א גוטן ערב שבת קודש, פרשת נח. די וואך גייט פרשת נח, נח איז א מורא'דיגע סדרה, ווייל דער אייבערשטער שטראפט די גוים אויכעט פאר השחתת זרע מיט כי השחית כל בשר דרכו, און אויף גניבה, ס'איז מורא'דיג, אבער נח איז, טאמער גנב'עט ער, קומט זיך דאך אים מיתה. ס'איז מורא'דיג. יעצט וואס מען דארף אדער וויסן איז זייער א וויכטיגע זאך. כל שכן נאך א ישראל, אונז זעמיר דאך אידישע קינדער, דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז אביסל מער ווי פון א גוי. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ס'בויען זיך נייע שטעטלעך, למשל בעלזא האט א שיינעם נייעם שטעטל אין לעיקוואוד, אנדערע האבן, זאלי קאט אויכעט, און ס'איז זייער שיין, כ'וויל אבער זאגן דעם עולם א זאך, כ'האב באקומען אינפארמעישאן פון אפאר מענטשן וואס זיי ווילן דארט קויפן און זענען געהעריגע פעדאפיילס. די וואס זענען נישט אויף די רעדזשיסטערד סעקס אפענדער ליסט מיינט נישט אז זענען נישט פעדאפיילס, ס'מיינט אז זיי האבן אדער באצאלט אדער אפגעסטראשעט. יעצט אויב מ'גייט בויען א שטעטל מוז מען דאך עס בויען געהעריג אזוי ווי עס דארף צו זיין, למשל רייז ראז ריז האט בעלזער רב געלאזט, אז ער און זיין טאטע זאלן לויפן צו זיין פון די ראשי קהילה פון בית מדרש, דו ווייסט וואסערע א בזיון דאס וואלט ווען געווען? שטא דער בזיון וואס מען קען זיך פארשטעלן וואס דאס וואלט ווען געווען, ער איז א נואף, דער זון, מען האט אים געכאפט אין א טרעין סטעישאן האט ער געטאטשט גויטעס. סאו אויב ער איז אויף בעלזא'ס ליסטע קענסטו וויסן וואסערע א סוער פייפ גאנץ בעלז איז. עניוועי, איז צו גיין ווייטער וויל איך ענק פארציילן. איז דא יעצט בעלזא האט א שטעטל, כ'האב געהערט עטליכע נעמען פון וואס זיי גייען דארט אהין, זענען נישט אויף די רעדזשיסטערט סעקס אפענדער ליסט ווייל מ'האט זיי נישט איינגעזעצט, אבער עט די ענד אוו די דעי זענען זיי א דעינדזשער פארן פאבליק, בפרט נאך ווען מ'רעדט פון אזא מין זאך וואס איז א דערפיש שטעטל, פארוואס איז אין סקווער דא מער רעיפס ווי איבעראל? ווייל ס'איז א דערפיש שטעטל, ס'איז דא ביימער, מ'קען זיך באהאלטן, די עף בי איי האט. סטאטיסטיקס אז אין די קליינע קאמיוניטיס איז דא מער סעקס און מער רעיפס. ס'איז דא נאך א טעם זאגן זיי, ווייל ס'איז נישט דא מיט וועם צו גיין. מיט אנדערע ווערטער, אז טאמער אין די שטאט ווילסטו גיין, גייסטו צו אין א בית זונות, אדער ס'איז דא גענוג שיקסעס אין די גאס. טאמער ס'איז א קליין שטעטל און נישט דא איבריג, איז במילא איז עס א. פראבלעם, און נאכדעם האט מורא מ'וועט דיך גראד כאפן, סאו עט די ענד אוו די דעי דארף מען וויסן אז דאס איז ווערי דעינדזשערעס, ווי גוט ס'איז עקסטער אויסער די שטאט סעקלודעט, ס'האט זיך אירע דעינדזשער פוינטס אויך, די שכנים, זיי ווייסן ווען מ'איז אינדערהיים, ס'איז דא א קאר, זיי ווייסן ווען אריינצוקלאפן און ווען צו בעטן עפעס אביסל קאפי, האב איך געשיקט זייער שטרענגע ווארענונגען פאר די אלע וואס זיי פירן די נייע שטעטלעך אז זיי זאלן זיין. זייער פארזיכטיג, קודם אויב ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער האסטעך נישט וואס צו טענה'ן ווייטער, ער טאר נישט דארט וואוינען ליגעל אויך נישט, און מען וועט דיך צושפארן ווייל היינט, כהאב שוין געזאגט, היינט דאס ווארט מסירה האבן אונז ארויסגעריסן אינגאנצן פון אידישקייט, די רבנים האבן עס ארויסגעריסן אהרן און זלמן לייב ווייל זיי האבן געוואלט געווינען דעם קאורט קעיס, ווייל זיי האבן געהאלטן זיי זענען שטערקער, דערווייל האבן זיי ביידע א מכה, געווינען גארנישט, אויסגעגעבן גרויס געלט, און למעשה. ביים המון עם איז עס אויסגעריסן געווארן ווייל וועגן צוויי זאכן, קודם זיי האבן געזען די רבנים מעגן מעגן זיי דאך אויך, און נאכדעם איז דא נאך א מורא'דיגע זאך אז דער המון עם האט פארלוירן די צוטרוי צו די רבנים, ס'איז דא איינער וואס איז יעצט אוועק ער האט געהייסן ר' אלי' סימאן ער איז געווען א מגיד שיעור אין מאנרא און ער זאגט אז איינער, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל איך ווייס נישט צו ס'אמת, ער זאגט אז איינער האט ארויסגעגעבן א מג. שיעור זיין נאמען מען האט אים ארויסגעווארפן, איז די סוף איז געווען אז מען האט אים געזאגט גיי צו דין תורה האט ער פארלוירן האט מען אים געזאגט גיי אין קאורט ס'איז א ליגעל דאקומענט האט ער געזאגט אזוי אין קאורט גיין טאר א איד נישט נאר איך קען פארשטיין פארוואס מענטשן גייען אין קאורט איך קען עס פארשטיין סאו דאס מוזט עטס אנהייבן צו פארשטיין דער עולם איז נישט קיין בהמות איצעלע פימפ קען שוין נישט האלטן דעם פיש ער פישט זיך שוין אן און די גאנצע זאך די שטינקט אן און ער גייט פייגערן מיט אפאר טאלער אביסל ריעל עסטעיט און וועלן זיך קריגן זיינע קינדער וועט מען אים שוין מאכן אויס קאפעליטש מאכער, און דאס איז געווען אונזער דער גרעסטער פוסק, אזוי ווי עס איז געווען ר' פריינד, דער ר' משה אריה פריינד, צו איך ווייס דער מנחת יצחק, רעלעטיוולי דער זעלבער איז ביי אונז דא איצעלע פימפ, און ווען איך זאג אים איצא זאגט ער ס'איז הרב ר' יצחק, זאג איך אים קען זיין ביי דיר נישט ביי מיר. סאו צוריק קומען דא צו אונז, רבותי מען מוז זייער וואטשן, מען מופט ארויס אין קליינע שטעט, מען זאל וואטשן וועמען מען נעמט אריין. כ'וויל ענק זאגן א זאך, כ'ל ענק געבן א דוגמא זאלטס אביסל פארשטיין. למשל, היינט איז דאך גאנץ ציונות געשטארבן, און סאטמאר איז דאך שוין היינט ציונים אויך. ס'באדערט שוין קיינעם גארנישט. איז לאמיר אהער נעמען די זאך יעצט. געדענקטס אמאל ווען א איד איז געקומען דאווענען אין סאקמערע, קאקמערע, שול, מ'האט אנגעהויבן צו אריין קוקן אין פופיק אריין, נישט צו ער איז א משכב זכר'ניק, דאס האט מען געמעגט, צו ער איז פארכאפט אין די שיטה, צו ער האט נישט אמאל געזאגט עפעס א זאך. צו אהער צו אהין, יא, טאמער האט ער אמאל פוער פיו געווען אויף איינע פון די פירער, מען רעדט נישט אויפן רעבן חלילה, עה אויפן גראבן עזריאל אומגליק האט מען אים שוין גערודפ'ט און מען האט אים אריינגעלאזט און מען האט אים געשלאגן, מען האט אים צוגענומען די קליידער אין מקווה און אריינגעווארפן, איך וואלט בעטן דעם עולם, עטס זענטס פאכלייט אין די אלע שייגעץ שטיק, קיינער קען דאס נישט צונעמען פון ענק, איך וואלט געוואלט זייער שטארק עטס זאלטס געבן פינף פראצענט נישט מער. די זעלבע רעקאגנישען אז מען זאל נישט אריינלאזן א חזר א פעדעפייל. כ'וויל נישט הונדערט פראצענט ניין, ווייל דעמאלטס קענט עטס ארויסווארפן א האלבן בית מדרש. כמעט נישט דא איינער וואס האט נישט ארומגעפעצלט מיט קינדער. יעצט איז פינף פראצענט. פינף פראצענט איז ביי מיר גענוג. און דאס איז וואס איך בעט פון ענק. נאכדעם וועט מען נישט קענען ארויסווארפן מיט אריינווארפן ווען ס'וועלן קומען די גוט מאכערס. ער איז א טאטע פון קינדער זאל ער אנהרג'ענען נאך קינדער אבי זיינע קינדער זאלן בלייבן גוט. און ס'וועט קומען א גרויסע ריזיסטענס ס'וועט זיך טוהן, וואס ברויכט איר דאס האבן? נאראנים וואס איר זענט! יו דאונט ניד איט! געט ריד אוו דיס פיפל! טראו דעם אוט! און געדענקטס, דער אייבערשטער וועט נישט אויף אייביג טראגן געדולד, ער איז א מאריך אף, יא, אבער ס'איז דאך א גובה דיליה, ווען הי סטארטס גיווינג די פעימענטס, קען מען עס נישט דורכטראגן. סאו לאמיר אונז נישט צולאזן די אלע שייגעץ שטיק, אונז וויל מיר האבן א סעיף קאמיוניטי, אפילו די גוים ווילן היינט ווערן סעיף, כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא איינער פון די גרעסטע שפילער אין האליוואוד, רעבעצין קלינטאן האט אויף אים געבעקט, יעצט איז ער אויף צרות, פירט אים אריין אין תפיסה. ער איז נישט קיין איד, קען זיין ער איז יא א איד, אבער נישט קיין היימישע זאך.

סה מען קען קוים צו זאגן דעם אמת ווייל ער האט אפגעפעצלט אלע קינדער און דעטס איט. ער האט געוויסט ס'גייט ארויסקומען האט ער געזאגט וויסן עם האלט. כ'האב געוואלט זאגן אז כ'האב שוין אמאל געזאגט אז צו זיין היינט א מגיד שיעור איז זייער שווער, מען דארף זיך באמת פארקוקן, ווייל אז מען קוקט זיך נישט פאר פאלט מען דורך. אמאל אינדערהיים האט דערציילט א איד אז ווען נייטרא רב האט נאכגעזאגט א מהרם, ס'דא מהרשא מיט מהרם, האט זיך יעדער צוגעבויגן צו הערן וואס ער זאגט ווייל ס'איז נישט געווען געדרוקט אין די ספרים, א רב האט עס געהאט, היינט איז דאך אלעס געדרוקט, ס'איז דא די שיינע ש"סן, ס'איז אנבעליוועבל ווי שיין דאס איז געמאכט, צו ס'איז שאטנשטיין, צו ס'איז מתיבתא, צו ס'איז חברותא, ס'איז דאך מורא'דיג, זיי האבן ארויסגענומען די טשערי פון די סטראבערי שארט קעיק, און זיי האבן דאס דארט אריינגעלייגט, ס'איז מורא'דיג, ס'איז שיין און ס'איז גוט, עניוועי, די זעלבע אויך, איינער האט א האטליין דארף ער זייער וואטשן וואס ער רעדט, ווייל דער עולם באפאלט אים, איך בין געגאנגען כ'האב געזאגט. אז מען טאר נישט ארייננעמען קיינעם אין די סוכה, פארוואס? כ'האב געזאגט, די אושפיזין זענען גרויס און הייליג, און יעדער מענטש האט אויכעט א שפיז, ווען ס'ווערט אים א קישוי אבר איז א רחמנות אויף די אלע וואס זיי שטייען ארום אים, געגאנגען מענטשן, מען האט מיך אויפגעקאלט, נישט איינער, נישט צוויי, זיי האבן געזאגט, העי, דו ביסט אינגאנצן צודרייט, אין אמת'ן ביסטו גערעכט, ווייל ס'שטייט אין ערגעץ נישט מען זאל ארייננעמען אן אורח אין די סוכה, אושפיזין, די אלע זאכן שטייט נישט. אין די פוסקים ווי ווערט עס געברענגט אין זוהר הקדוש, און די זוהר הקדוש רעדט פון דעם אזוי אז ממש איז די וועלט האט עס אזוי אנגענומען, מען לייגט אושפיזין, ווארצע מיט אלעם, און מען זאגט דאך לאדן איין די אושפיזין, בקיצור קומט אן א מענטש מיט א האטליין און ער זאגט מען טאר נישט ארייננעמען קיינעם אין שטוב, עס שטייט דאך אין זוהר אז מען זאל זיך נישט זעצן עסן יום טוב אן א גאסט, בקיצור און מענטשן אטאקירן מיך, דעי וויל ענטעגענייז מי און דעי עטעק מי. און מוז איך דיר זאגן, איך קום אויך פון ערגעץ, איך קום נישט פון אנדער דע וואל, הער אויס, די וואך איז דא אין זוהר הקדוש פרשת נח רעדט ער וועגן שמירת הברית, דאס איז דאך די די סדר פון שמירת הברית, די זוהר הקדוש איז בערך ס'איז דף סמך ו עמוד ב רעדט ער דארטן וויאזוי דאס בית המקדש איז חרוב געווארן דאס האט אלץ געהאט צו טוהן מיט פגם הברית, ער רעדט זייער א שיין אריכות, זאגט ער אז פנחס ווען ער האט מקנא געווען. די מעשה פון זמרי און ער האט געהארגעט, דער אייבערשטער האט געזאגט איך געב אים בריתי שלום, זאגט דער זוהר הקדוש אז ווער ס'איז מקנא פגם הברית דער דארף האבן א עקסטערע ברכה פון שלום, איך זעה דאך ביי מיר אויך מען האט מיך צעשלאגן און צע הכוני פצעוני, פארשטייסט דאס איז עס, און נאר דעמאלטס ווערט באמת'ן די תיקון, זאגט רבי שמעון, אין לך דבר בעולם ס'איז נישט דא נאך א זאך אויף די וועלט שהקדוש ברוך הוא קנאה, אויב דער אייבערשטער טוט צערענען כמו אויף פגם הברית, אזוי ווי ס'שטייט חרב נקמת נקם ברית, און זאגט דער זוהר הקדוש ווייטער, דער גאנצער חטא פון דור המבול איז געווען ווייל זיי האבן חוטא געווען אין השחתת דרכם על הארץ, זיי האבן גענומען זרע, זיי האבן עס ארויסגעלייגט אויף דער ערד, אדער זיי האבן געוואוינט מיט די פרוי, און ווען ס'איז געקומען אז זיי זאלן. דארפן אריינלייגן די זרע אין די פרוי האבן זיי עס ארויסגעלייגט אויף דער ערד אזוי ווי ער ואונן האט געטון, כאטשיג זאגט דער זוהר הקדוש זיי האבן גע'גנב'עט איינער פון צווייטן ווייל ס'שטייט דאך מלאה הארץ חמס, אבער פון דעסטוועגן דאך זאגט דער זוהר הקדוש דאס איז נאר וועגן די חטא פון השחתת זרע ווייל דאס איז אויך חמס, מען נעמט זאמען וואס דער אייבערשטער געבט א כח המולד, שטעל דיר פאר ווען איינער האט נישט קיין קינדער אן עקור איז ער דאך א געהארגעטער מענטש. געט דער אייבערשטער א כח המולד און מען נעמט דעם כח המולד און מען שפריצט עס אויס אויף דער ערד, דאס איז דאך די גרעסטע עבירה וואס מען קען טון, איז הנני משחיתם, זאגט דער זוהר הקדוש שלא נחתם גזר דינם אלא על הפגם פון ברית. יעצט, זיי האבן אויך געהאט די זעלבע קאנסענט. זיי האבן געזאגט, יענער האט געוואלט. זיי האבן געזאגט, יענער האט דאך מיטגעארבעט, פארוואס זאלסטו מיך שטראפן? זאגט דער אייבערשטער, איך האב נישט קיין פראבלעם. יעדער איינער האט געזאגט, יענער איז דער שולד. האט דער אייבערשטער געזאגט, הנני משחיתם את הארץ, עווריבאדי וואס איז אן פלענעט ערד גייט גיין א גאנג. סאו די אלע תירוצים שוין אמאל געווען, די וועלט איז נישט היינט באשאפן געווארן. יעצט, איך וויל צוקומען צו דעם פונקט. וואס איך האב געוואלט. יעצט שטייט אזוי, ויאמר השם לנוח בוא אתה וכל ביתך אל התיבה. זאגט דער זוהר הקדוש, איבעראל שטייט אלקים, און אין דעם פסוק שטייט ויאמר השם, השם דאס איז דאך מידת הרחמים, ווי קומט דא אריין מידת הרחמים? זאגט דער הייליגער זוהר הקדוש, אז ס'לערנט אונז אויס א סוד, אז ס'איז נישט קיין דרך ארץ אז א פרוי זאל איינלאדענען א גאסט, נאר אויב דער מאן געט רשות. שוין, דא הייבט זיך שוין אן. כ'האב געזאגט אז מ'זאל נישט ארייננעמען א גאסט האט יעדער געשריגן ס'איז דער זוהר! יעצט זאגט ער ווייטער אזוי, איך וויל נישט זאגן דעם זוהר אינעווענדיג און איבערטייטשן ווייל ס'דויערט צו לאנג, זאג איך, איך טייטש עס שוין גראד איבער, זאגט ער אויכעט, נח האט געוואלט אריינברענגען אין די תיבה די וואס ער האט געדארפט אריינברענגען די אלע חיות, בהמות און עופות, אבער ער האט געמוזט האבן רשות פונעם בעל התיבה, דאס מיינט דער אייבערשטער זאל אים זאגן גיי ברענג אריין אין שטוב א מענטש, ווייל טאמער נישט טאר מען נישט. ווער איז דער באלעבאס פון די תיבה? דער אייבערשטער. איז ביז דער אייבערשטער האט אים נישט געזאגט בוא אתה וכל ביתך אל התיבה האט ער עס נישט געטאר טון, און וועגן דעם שטייט ויאמר השם לנח. זאגט דער זוהר הקדוש אזוי שטייט אז שאין רשות לאורח ליכנס אל הבית אלא ברשות בעלה. א אורח האט נישט קיין רעכט אריינצוגיין אין א הויז אפילו מ'לאדענט אים איין, נאר אז ער בעט רשות פון דעם מאן פון דעם באלעבאס פון דעם הויז. אין דעם שטייט ויבא נח, נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט געזאגט צו נח בוא אתה שטייט ויבא נח. יעצט זאגט דער זוהר ווייטער, דאס איז דף סמך ז עמוד א', דאס איז אין פרשת נח די וואך. ניין, וואס שטייט נאכדעם, כי אותך ראיתי צדיק? זאגט דער זוהר מכאן למדנו שלא יקבל אדם אורח לביתו, יבבבבבבמ במ במ בבממ, א מענטש זאל נישט מקבל זיין אן אורח אין זיין הויז, אם הוא חושד בו שהוא רשע, אויב ער חושד'ט ער איז א רשע, און דאס האב איך ענק שוין געזאגט היינט, יעדער וואס ער לעבט איז נחשד אויף עריות. ווען זעהן מיר אזאלעכע גרויסע מענטשן מיט אזאלעכע גרויסע כוחות התורה זענען אזוי ביטערליך געפאלן אז ס'איז נישט צום גלייבן. איז במילא ווילאנג יענער לעבט איז ער אין דעם חשד אז ער איז א רשע, והא ראיה, דער אייבערשטער האט אים געגעבן אז ער טאר זיך נישט מייחד זיין איסור ייחוד, נו וואס כ'מיין, משה רבינו טאר אויך נישט טון א איסור ייחוד, ער האט נישט געטארט ווען ער האט געלעבט, פארוואס? ווייל עט די ענד אוו די דעי עוד בו נשמתו קען ער זינדיגן, יעצט זאגט דער זוהר ווייטער נאר טאמער דער מענטש ווייסט אז יענער איז א צדיק, און ער האט נישט אויפן קיין שום חשש אז ער קען חלילה טוהן זנות ביי אים אין שטוב. דאס זאגט ר' שמעון, דאס זאגט נישט נחום ראזענבערג. איך זאג ענק נישט נאר נאך, איך טייטש עס נישט איבער ווייל ס'פעלט נישט אויס צו זאגן. איך טייטש עס ענק גראד איבער. דארף איך נישט זאגן קודם דעם זוהר אויף אראמיש און נאכדעם איבערטייטשן? זאגט דער זוהר נאכאמאל, זה שאמר בא אתה וכל ביתך אל התיבה. מה הטעם? משום כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, טאמער ווייסטו נישט זיכער אז יענער איז א צדיק, טארסט אים אפילו נישט אהיים רופן. גייט א איד אין די גאס, קומט צו א איד, העי איר ווילט עפעס עסן? עפעס עסן? וואס פארדרייסטו א קאפ? איך בין געווען אין קרוינהייטס דעם חול המועד, קומט איינער צו, איר מוזט קומען צו מיין סוכה, זאג איך אים פארוואס מוז איך קומען? וואס גייסטו מיר געבן? א דרשה? זאגט ער, ניין איך וויל אייך געבן צו טרונקען. זאג איך אים לדאבוני הרב בין איך נישט טועם קיין שום אלקאהאליק בעוורידזשעס, נישט יעצט שוין זייט איך קען מיך, פרעגט יענער פארוואס ניט, זאג איך אים עסט לערנען צוויי וואכן ארום פרשת נח עסט הערן וואס ס'האט געשען מיט נח, דער אייבישטער זאגט אותך ראיתי צדיק און נאכדעם האט ער אנגעפלאנצט אביסל טרויבן, איז דא די וואוון די זעקס וואוון ויתגלגל בתוך אהלה ער האט זיך געדרייט און ער איז געווארן א סריס, אן ערווה, איר הערט, אויף דעם וואס די תורה איז מעיד. כי אותך ראיתי צדיק לפני, הערט וואס איז געווארן פון אים, אזא נס צו זיצן אין א תיבה אזוי א לאנגע צייט, און נאך די גאנצע מעשה וואס ער איז ניצל געווארן, ער האט אנגעהויבן צו טרינקען אלקאהאליק, הי לאסט הימסעלף טאטלי טאטלי, ער איז געווארן א נח איש האדמה, און דער זון האט אים געזען די ערווה, און חד אמר סרסו, איינער זאגט אז ער האט אים עס. אפגעשניטן וחד אמר רבעו, איינער זאגט ער האט אים געמאכט משכב זכר און ער איז געווארן אויס צדיק און ער האט אים געהארגעט אז ער זאל נישט קענען האבן דעם פערדן זון וואס דער פערדע זון וואלט ווען געדארפט זיין די כסא פונעם אייבערשטן די פערדע די ד' רגלי מרכבה די פערדע מרכבה און נוח איז געווען משה בשגם דער אייבערשטער האט געוואלט דעמאלטס געבן די תורה נאר זיי זענען נישט געווען גענוג ריין און ס'אלע זאכן וואס ס'שטייט. ס'איז גארנישט באהאלטענע סודות. וואס איז געווארן פון דעם צדיק תמים? א סריס ונרבע. איך בין נאכאמאל מסביר, די גאנצע שיטה פון אברהם אבינו וואס ער האט גענומען די אורחים מיט אלעם, דאס איז זייער גוט געווען, ווייל ער האט געהאט א טענט, און אין א טענט איז נישט דא קיין איסור יחוד ווייל ס'איז געווען פון אלע פיר זייטן טויערן, שטיין שטייט ס'איז געווען טויערן פון אלע פיר זייטן אז מ'זאל קענען גראד אריינברענגען דעם גאסט, אבער איך העל ענק אויסזאגן די סיקרעט ביהיינד איט, ווען נישט מיט די אראבער שטופי זימה וואלט שרה געקענט זיין גערעיפט. היינט טאר מען דאס נישט טון, ווייל יעדער בחזקת חזיר, בפרט ווען ס'קומען מענטשן פון אלע עקן פון די וועלט, און מ'האב מיר אסאך צרות פון די אלע חזירים, און מ'טאר עס נישט טון, יעדער דארף האבן געלט, געבן פופציג דאלער אדער פינף און צוואנציג דאלער זאל זיך קענען קויפן א סעודת שבת. יעצט זאגט דער זוהר ווייטער, און אונז לערן מיר פון די פרשה אז אפילו א מענטש געבט א רשות פאר אן אורח אז דער אורח זאל קומען, און ער האט נישט געגעבן רשות פאר אלע זיינע נאכשלעפערס, אזוי ווי איינער האט עדווערטייזט דא אויפן וואטסעפפ ער וויל קומען מיט דריי קינדער גרויסע, האב איך אים נישט געלאזט, איך האב געזאגט יעדן נעמטס אים נישט אריין, ער האט זיך געמוזט נעמען אין א האטעל א פלאץ. זאגט איינער אין האטעל איז דא זונות, זאג איך אים זאל ער נישט קומען, וואס איז ער געקומען זעהן? ווי איינער זלמן לייב מאנקי אין די מידעלס טאנצן? עניוועי, ער טאר נישט מיטברענגען קיין שום גאסט דער אורח, און דער מענטש זאל נישט אריינלאזן זיינע נאכשלעפערס. וועגן דעם זאגט אים דער אייבערשטער ספעסיפיקלי בא אתה וכל ביתך אל התיבה. נאר דעם וואס איך געב רשות. און. דער פסוק זאגט דער זוהר הקדוש לערנט אונז דעם סוד פון סדרי דרך ארץ. יא, יעצט וועט שוין זיין אביסל בארואיגט. אי אי איך בין, איך וויל אייך עפעס זאגן, איך קען נישט אזוי ווייט דעם זוהר, איך מיין איך האב אים יא געקענט, אבער איך זאג איך קען נישט אזוי ווייט דעם זוהר ווי איך קען די די זאך אליינס. א איד איז געקומען אמאל א אידענע צו א רבי'ן, רבי מיין מאן איז אנטלאפען, האט מיך איבערגעלאזט מיט א שטוב מיט קינדער, דער רבי קוקט אין קוויט, קוויטל, זאגט ער, ער העט צוריקקומען, זארג דיך נישט. שרייט דער גבאי, ער העט קיינמאל נישט צוריקקומען. שרייט דער רבי, דו מחוצף, דו עזות פנים, דו שייגעץ, איך זע אין קוויטל אז ער גייט יא צוריקקומען, גייסטו שרייען ער העט נישט צוריקקומען? זאגט ער, דאס איז דעם רבינ'ס חורבן, דער רבי קוקט אין קוויטל, קוק דו נישט אין קוויטל, קוק זי אן, העסטו זען ער קומט צו איר נישט צוריק. איך קען נישט דעם זוהר, איך קוק אויף די גאס, איך הער, עטס ווייסט. און יעדעס מאל נאך אזא סוכות פלעגט זיין צענדליגע און צענדליגע קעיסעס, רעיפס, דאס יענץ, זיי קאלן מיך אפ אלע די וואס זיי טוען די עסקנים, ר' מנחם, יו מעיד איט? פרעג איך וואט העפענד? ברוך השם ס'איז נישט דא קיין קעיס, פרעג איך פארוואס נישט, וואס דער עולם האט זיך אפגעשניטן די מעשה? זאגט ער ניין, קיינער האט נישט אריין געלאזט אן אנדערן, מען לאזט נישט אריין מער, ס'איז געענדיגט, די באלאוני איז געענדיגט, איינער האט מיר פארציילט, אן אורח האט געוויינט צו אים, ארום איז ער געקומען סאקמער קאקמער צום רעבן זעהן די מאנקי אין די מידל, זאגט איך לאז דיך גערן אריין אבער איין זאך, איך קום אהיים פון סאטמאר פונעם דאווענען, דעמאלטס זעץ איך מיך אין די סוכה און איך בין מקיים מיינע מצוות, דעמאלטס קענסטו בכלל נישט זיין ווייל דעמאלטס האב איך אפאר שיינע מיידלעך וואס זיי זיצן ביי מיר ביים טיש, איך האב אייגענע טעכטער און איך האב א פרוי זי איז א ביוטי זי האט זיך געמאכט א שייטל פאר זיבן הונדערט און פופציג דאלער.

איך האב שיינע קינדערלעך אין שטוב, איך האב קליינע קינדער, די ריכטיגע טארגעטס די אינגע קינדערלעך, shame on you what you did to this community. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, מענטשן קאלן מיך אפ און זיי זאגן מיר האסט געמוזט דאווענען אויף רחוב יפו, יא? דו משוגענער וואס דו ביסט, ביסט געווען א נארמאלער מענטש פון די נארמאלסטע מענטשן אין שטאט, וויאזוי ביסטו אזוי געפאלן? זאג איך אים, לאמיך דיר עפעס זאגן, און איך וויל עס איבערזאגן ברבים אויכעט, מענטשן האבן טאקע רחמנות, איך האב געדארפט דאווענען אויף רחוב יפו, יעצט האטס טאקע רחמנות? נאר האטס נישט קיין רחמנות. אז יענער האט געזאגט, איך בין מיר אליין שולדיג, איך האב מיר אליין געזוכט. ניין, נישט דאס וויל איך זאגן. איך וויל ענק זאגן אזוי, ס'איז דא אינעם זעלבן זוהר די וואך אין פרשת נח, דף סמך ז עמוד ב', שטייט אזוי, ר' יצחק פתח, רבי יצחק האט געזאגט, אנגעהויבן, און האט געדרשנט דעם פסוק, מוליך לימין משה, זרוע תפארתו, זרוע תפארתו דאס איז די זכות פון אברהם, און לימין משה דאס איז משה רבינו, און זרוע תפארתו דאס איז אברהם, אברהם אבינו ער האט אנגעהויבן דעם גאנצן געדאנק אז ס'איז דא א באשעפער און ס'איז דא א מנהיג לבירה, און ביז דער אייבערשטער האט זיך צו אים באוויזן און אזוי ווייטער. למעשה אבער טאמער זינדיגט מען איז די גאנצע זאך גארנישט ווערט. כ'מיין, ס'איז ס'איז גוט אז דו האסט א באשעפער און דו ווייסט אז דו האסט אים און דו טוסט אים נאך דערצערענען, דאך איז עס אן אומגליק. איז וואס האט דער אייבערשטער געטון? האט דער אייבערשטער געטון אז ער האט געברענגט א משה רבינו אויף די וועלט. זאגט דער זוהר, קוק און זעה. וואס איז דער חילוק צווישן משה רבינו צו די אנדערע מענטשן פון די וועלט? ווען דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו ועתה הניחה לי, איך בעט דיך לאז מיך אפ, נאך די מעשה פונעם עגל, ואעשה אותך לגוי גדול, איך וועל מאכן דיינע קינדער וועלן זיין די גרעסטע פאלק, איז מען מנהל משה רבינו צו יעדער מענטש וואלט זיך געדארפט צוכאפן צו אזא מציאה, היהיהיהי, ס'זאל נישט זיין מער אברהם, נישט יצחק, נישט יעקב, ס'איז א משה! האט משה רבינו געזאגט. וועגן דעם וואס דו גייסט מיר טון א געפעליקייט, א גנאד, א טובה, דו גייסט מיך מאכן פאר א גרויס פאלק וועל איך איבערלאזן כלל ישראל, און איך וועל אפילו נישט בעטן אויף זיי רחמנות, אז דער אייבערשטער זאל זיי מוחל זיין, איז וואס וועט זיין די ענדע? אז די גאנצע וועלט וועט זאגן, משה רבינו האט אויסגעהארגעט כלל ישראל, ווייל ער האט געהאט אין זיינע כוחות צו בעטן, און ער האט נישט געבעטן ווייל ער קען באשטיין ער זאל ווערן דער ביג מען. זאגט דער זוהר הקדוש, נוח האט אויך אזוי געטוהן, נוח האט נישט געבעטן גענוג אויף זיין דור, דער זוהר הקדוש רעדט א גאנצע אריכות אז נוח האט יא געבעטן, נאר וויבאלד ס'איז נישט געווען קיין מנין פון ערליכע אידן, איז געווען געגאנגען אלעס נעבעך, ווי מ'זאגט, ס'איז נישט אנגעקומען ווי ס'האט געדארפט אנצוקומען. יעצט זאגט דער זוהר הקדוש, ווען דער אייבערשטער האט אים געזאגט אזוי, ואני הנני מביא, איך ברענג א מבול, ומחיתי איך וועל אויסמעקן, ובאת אל התיבה אתה, און דו מיט דיין פרוי מיט די קינדער, וועסטו ניצול ווערן, האט נח געדארפט זאגן פארן אייבערשטן, וועיט א מינוט, נאו וועי, איך בין נישט מסכים, איך וויל נישט אריינגיין אין די תיבה, איך וויל נישט בויען, דו מוזט מוחל זיין פאר יעדן, און ווען ער איז זיך מוסר נפש, וואלט די וועלט נישט אומגעקומען, און וועגן דעם איז געבליבן דער נאמען מי נוח אויף נוח'ן, נישט למעליותא, נאר פארקערט, וואס הייסט, אזא זאך טוט מען? מען לאזט עס אזוי אדורך? ער זאל זאגן דעם אייבערשטן, א מינוט, איך וויל אנהייבן מתפלל זיין. ער האט עס נישט געטון, ער האט געדאנקט דעם אייבערשטן, אה, איך וויל, איך וויל ניצול ווערן און פארטיג. ווען ס'איז געקומען אבער צו משה רבינו, איז געווען אביסל אנדערש. משה רבינו האט געשריגן צום אייבערשטן, דו קענסט עס נישט טון, און איך קען נישט זיין קיין שותף אין דעם. ווייל אויב די מינוט ווען דו גייסט זאגן אז דו האסט אויסגעהארגעט כלל ישראל זאלסט מיך מאכן פאר א גרויס פאלק וועט דאך יעדער אויף מיר רעדן דאס איז דאך א רוצח דאס איז א מאסן רוצח ער האט זיך געוואלט בויען האט ער אויסגעהארגעט יעדן. משה רבינו האט אנגעהויבן גראד ויחל משה ער האט אנגעהויבן צו בעטן. רחמים אויף כלל ישראל. יעצט זאגט דער זוהר הקדוש ווייטער, ער האט געבעטן רחמים, ער האט געזאגט למה יחרה אפך בעמך, יעצט וואס טייטש למה יחרה אפך בעמך, פרעגט דער זוהר הקדוש, למה, דו דו פארשטייסט נאכנישט פארוואס זיי האבן אויפגעטוישט דעם אייבערשטן מיט א גאטעלע, עגל מסכה, וואס וואס איז דער למה? זאגט דער זוהר הקדוש אז ווען מען גייט בעטן איינעם ער זאל מוחל זיין דארף ער מאכן ווי קלענער דעם חטא, פאר די אידן האט ער געדארפט מאכן דעם חטא זייער גרויס, אבער פארן אייבערשטן האט ער געמאכט עס אביסל קליין, ווייל ווען נישט וועט עס נישט זיין גוט, אבער ווען ס'איז געקומען צו כלל ישראל האט ער געזאגט, אתם חטאתם חטאה גדולה, עטס ווייסט וואס עטס האטס געטון, נאר אז מ'גייט איבערבעטן איינעם גייט מען אים זאגן מ'האט דיך אזוי. שטארק בא'עוולה'ט, נע, עס איז נישט אזוי געפערליך, למה, כ'מיין דו ביסט דאך בסוף כל סוף חי וקיים לעלם ולעלמא, אה, דו ביסט מ ע מיט אן עבודה זרה, וועסטו מקנא זיין, אויף דעם וועסטו הרג'ענען אידן, עפעס אביסל צו צעוואסערט, אבער זאגט דער זוהר הקדוש ס'האט גאר נישט געהאלפן, משה רבינו מיט אלע זיינע תפילות, איט דזשאסט דידנט העלפ, דער אייבישטער איז געווען גרייט אומצוברענגען יעדן איינעם. נאר וואס איז געשעהט? ס'איז אריינגעקומען דא א ענין פון מסירת נפש. משה רבינו זאגט פארן אייבערשטן אזוי, הער אויס, אם תשא חטאתם, אויב ביסטו מוחל זיין, דעמאלטס איז גוט, און טאמער ביסטו זיי נישט מוחל, נעם מיין נאמען ארויס פונעם ספר תורה. שטעל דיר פאר, אונז האמיר א ספר תורה און משה רבינו'ס נאמען שטייט נישט דארט, ס'שטייט נישט דער וידבר השם ויאמר השם, ס'שטייט נישט די אלע זאכן וואס משה רבינו האט געטון, דער אייבערשטער האט גערעדט צו אים. האבן מיר דאך נישט קיין ספר תורה, האט דער אייבערשטער געזאגט אזוי. פששש, אז דו קענסט דיך מוסר נפש זיין, אה, כ'האב געמיינט דו ווילסט זיי נישט אויס'הרג'ענען, ווייל ווען נישט וועט מען זאגן דו האסט זיי אויסגע'הרג'עט, כ'האב געמיינט קלייניקייטן, פעטי קעש ווי מ'רופט עס, אוי דו ביסט דאך מוסר נפש, דו זאגסט איך וויל נישט זיין אין די תורה, נעם מיך ארויס און נעם דיר אן אנדערן און. טריי אן אנדערער זאל דיר ברענגען די תורה פאר כלל ישראל, איך בין פיניש, דער אייבערשטער געזאגט אזוי, קעגן מסירות נפש וואס א מענטש איז זיך מוסר נפש, איז וינחם השם על הרעה, שוין האט דער אייבערשטער געהאט וינחם, וינחם השם על הרעה, ער וויל נישט מער, און פארטיג. און ס'שטייט ס'איז נישט דא, די גמרא זאגט ס'איז נישט דא קיין שום מין פורעניות וואס ס'קומט וואס ס'איז נישט דא אין דעם די מעשה העגל. לכאו' דאך נישט צו פארשטיין, ממה נפשך האט דער אייבערשטער מוחל געווען צו נישט? וואס איז געווען עפעס אזא מוחל זיין מיט מיט א סטרינגס אטעטשט ווי מען רופט דאס? די תירוץ איז ניין. תירוץ איז, כ'האב געזען דעם רמ"ע מפאנו זאגט א הייליג ווארט וואס מען מוז עס איבערזאגן, ער זאגט אזוי, דער אייבערשטער האט מוחל געווען, אבער מיט דעם זעלבן באדינג וואס די מנהיגים מוזן האבן וואס משה רבינו, למשל ס'וועט קומען גרויסע צרות אויף אידן, מוז דער. מענטש דער וואס ער פירט כלל ישראל דעמאלטס וואס ער איז בבחינת התפשטותא דמשה בכל דרא, זיך מוסר נפש זיין אויך, און דאס האמיר אונז נישט געזען אין די לעצטיגע זאך, ס'איז געווען ווארלד וואר טו, זענען געווען די רבנים, זיי האבן זיך צוזאמגעזעצט אינאיינעם מיט די אלע דייטשן, מיט די פירער, מיט קאסטנער און מיט אנדערע, און מען האט איינגערעדט די אידן אז מען גייט נאר ארבעטן אין אן ארבעטס לאגער, ווען די רבנים האבן געוואוסט אז מען גייט צו הרג'ענען. נאר זיי האבן געזאגט אזוי, קודם מוז איך מיר ראטעווען מיין נפש, און דאס איז געווען דער חורבן, ווי לאנג אונז האמיר נישט מנהיגים וואס זיי דעי דאונט סטיק אפ פאר כלל ישראל און זאגן רבונו של עולם ליסן מיט מיר קענסטו טון וואס דו ווילסט באט איך לאז נישט זאלסט הרג'נען אידישע קינדער, ווי לאנג אונז האמיר נישט דאס איז התפשטותא דמשה בכל דרא ודרא נישט דא מער, און זאגט דער אייבערשטער אקעי איך וועל טון וואס איך דארף איך וועל זיי הרג'נען איך וועל אפנעמען מיין חוב, און דאס איז דער פשט אז אז ס'איז נישט דא קיין חטא. געזאגט וואס ס'איז נישט דא חטא העגל, ס'איז נישט דא דער מנהיג וואס זאל זיין דער משה רבינו זאל זאגן רבונו של עולם איך בין מיך מוסר נפש, און נח זאגט דער זוהר הקדוש האט עס נישט געטון, ער האט זיך געפרייט ער וועט ניצול ווערן. יעצט זאגט דער זוהר הקדוש ווייטער, אין יעדע צייט ווען ס'איז דא דינים אויף די וועלט זאגט די רוח הקודש וויי שלא נמצא עוד כמשה, וויי אז איך האב נישט נאך איינעם וואס ער קען זיך מוסר נפש זיין פאר כלל ישראל אזוי ווי משה. אזוי ווי ס'שטייט, ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי, דו דארפסט נישט שרייען, דו האסט דאך דיך מוסר נפש געווען פאר זיי, דו האסט דאך אוועק געגעבן אלעס פאר זיי, דו דארפסט נישט שרייען, וויבאלד דו ביסט מיט זיי, דעמאלט וועסטו זען אז דו דארפסט אפילו נישט זאגן קיין תפילה, גיי אריין אין וואסער, איז ס'וועט דיר גארנישט געשען. און וועגן דעם איז געבליבן די גאנצע צייט אז. די נס פון יציאת מצרים פון שפאלטענען דעם ים איז געבליבן אויף משה רבינו'ס נאמען, דאס איז וואס עס שטייט אין פסוק המעלם מים אז משה רבינו האט עס ארויפגעברענגט פונעם וואסער, און זאגט דער זוהר הקדוש ווייטער דאס איז געשען, שטייט מוליכם בתהומות כאשר נבקעו המים והלכו בתוך התהומות ביבשה זענען געגאנגען אין די תהומות ביבשה וואס האט זיך צושפאלטן דער ים, אלץ איז געווען די מסירת נפש. משה רבינו האט געזאגט פארן אייבערשטן אז איך בין מיך מוסר נפש פאר כלל ישראל און טוה מיר נישט קיין טובות מאך מיין משפחה פעמילי מאך אונז גרויס און הרגע אויס כלל ישראל. יעצט די זוהר הקדוש איז מסביר אז נח האט געווארנט זיין דור יעדן טאג, ער האט זיי געווארנט געווארנט געווארנט געווארנט, אלעס איז אמת, אבער איין זאך איז נישט געווען, ס'איז נישט געווען די מסירת נפש איך בין מיך מוסר נפש פאר מיין דור. כ'האב געוואלט זאגן, דאס געט מיר זייער אסאך חיזוק דער זוהר הקדוש, מורא'דיג, ווייל איך קען נישט זאגן כ'בין מיך מוסר נפש פאר כלל ישראל, דער אייבשטער זאל עם נישט אומברענגען, זיי, נאר מיר חלילה, כ'מיין איך בין דאך נישט אין די, כ'מיין ס'איז נישט די מדריגה, אבער איין זאך, כ'האב געדאווענט אויף רחוב יפו, יו וואנא נאו סאמטינג, איים ווערי פראוד אוו איט, דאס איז די זעלבע בחינה וואס דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינ'ען, האסט דיך מוסר נפש געווען פאר כלל ישראל, העסטו זיין זייער מנהיג, דאס זעלבע אויך. כ'האב געהאט מסירת נפש אז מ'זאל נישט אומברענגען כלל ישראל, מ'זאל נישט מאכן זינדיגן די קינדער מיט משכב זכר, און כ'האב געוואוסט פארדעם אז ס'וועט קאסטן א פרייז, כ'בין גרייט געווען אויך אוועקצומופן אינגאנצן, איך דארף נישט האבן ווילימסבורג, איך האב געוואוסט ס'וועט קאסטן א פרייז, ענד געס וואט? איך בין צופרידן אז ס'האט נישט געקאסט ארגער פון דעם, ווייל זיי האבן מיך שוין געוואלט הרג'ענען אויך. סאו למעשה ס'בא מיר א כבוד אז כ'האב געקענט דאווענען אויף אפצוהיטן די קינדער אז כ'האב געדאוונט אינמיטן די גאס אין רחוב יפו. בא מיר א כבוד. שוין, יעצט העמער גיין צו צום שיעור פון די וואך. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, ווער ס'געדענקט, כ'האב ענק פארציילט אז ס'איז דא א מקווה ס'הייסט ארנשטיין, א הכשר פון די עדה החרדית, מיט יארן צוריק האב איך געזאגט ר' מאיר, בראנדסדארפער'ן וואס מ'דארף נאך אלס דארט פארעכטן, חוץ דעם איז געווען גרויסע צושניטענע אויף די פלאר, שטיינער, מעטאלען, ס'איז ווען מ'גייט דארט ס'איז שוין דא פיר דזשענערעישאנס וואס זיי גייען אין יענע מקווה, באבעס, עלטער באבעס, עניוועי איז האב איך זיי געזאגט הער אויס איך בין נאך מסכים צו געבן הונדערט טויזענט דאלער מ'זאל אויפפיקסן די פלאץ, האב איך געזאגט איך וויל אבער האבן אלע וואס זענען אויף די עמותה זאלן אינטערשרייבן, די וואס זענען אויפן נאן פראפיט, ווייל איך וויל נישט האבן מארגן צו טון מיט יענעם, איך האב ניט געשריבן, כ'האב יא, די אלע ארץ ישראל'דיגע גארביטש קען מען דאך, אונז זענען דאך נישט היינט געבוירן, עניוועי, זיי מסכים, מ'האט אראפגעזעצט אלע מענטשן, ר' אהרן בראנדסדארפער האט זיך צוגעשטופט, האט מען אויך צוגעזאגט אז ער ברויך דארטן האבן א אוצר, ווייל ער וויל אנפילן, ער פילט אן קו אלף, צו מי גשמים באר יעדעס מאל ער פילט אן די מקווה האב איך אים געפרעגט איז דאך דא דער זעלבע ראבד וואס ער האלט אז נתן סאה ונטל סאה איז פסול האלט אז אויב דו האסט אנגעפילט און דו האסט געלייגט לאמיר זאגן קודם האסטו געלייגט קו אלף סאה און נאכדעם האסטו עס אווערפאוערד מיט אנדערע וואסער נישט מיט מי גשמים איז פארלירט עס דעם גאנצן כח. האב איך אים געזאגט, נו וואס האסטו אויפגעטון? זאגט ער, ביסט גערעכט, ער ברויך האבן געלט צו מאכן אן אוצר. האב איך אים געזאגט, אן אוצר קאסט פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער, איך געב דיר ביידע געלט, הונדערט און פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער. שוין, פיינע דיל. נו, וואס איז געשען? נעקסטן טאג קומען זיי אן, רבי אהרן האט זיי צוגעשטופט, זאלן אונטערשרייבן אלעס. נעקסטן טאג קומען זיי אן און זיי האבן געזאגט אז זיי האבן זיך בארעכנט אז זיי האבן א שטיקל פראבלעם מיט דעם, ווייל. אזוי ווי באיאן טאנצט דארטן הקפות, באיאן, און ממילא זיי טאנצן דארט הקפות, און ס'איז א גרויסע ישיבה דארטן, די ישיבה באיאן האט דארטן אויבן געדינגען א פלאץ, מוזן זיי מען זאל באפעסטיגן דעם בילדינג ווען נישט וועט דער בילדינג איינפאלן. שוין, בקיצור כ'האב דאס געהערט האב איך זיי געזאגט א גוטן טאג, איך. אנולירן, איך קען אנולירן מיין גאנצע קאנטרעקט, איך וויל ענק נישט קענען. עטס זענטס די זעלבע ארץ ישראל'דיגע גנבים ווי עטס זענטס געווען. לאטס מיך ארויס! ער דארף באפעסטיגן א בילדינג, זאל איך אים באפעסטיגן? באפעסטיג נישט דעם בילדינג, זאלן די באיאנער בחורים גיין טאנצן צום באיאנער רב, ער דארף נישט קומען דא טאנצן. עניוועי, ארץ ישראל'דיגע טעכניקע. שוין דארט געווען אפאר חדשים צוריק פסח צייט, איז מען געקומען מיר דערציילן אז ס'איז דא דריי חזירים וואס זיי זיצן דארטן אפ, יעדן שבת אינדערפרי שטאטס צום דאווענען קומען זיי דארטן זיך ווייקן, זיי כאפן אריין קינדער, נו איך בין גראד געגאנגען כהאב אלארעמירט די פאליס און סהאט געמאכט א גרויסע מואוומענט ווייל זיי האבן געזען דא גייט מער נישט גיין די באלאני, לקיצור מהאט די דריי געהייסן זאלן מער נישט קומען און פארטיג, יעצט בין איך אויך דארט געווען, כבין געגאנגען דארט באקוקן ס'איז דא א כלים מקווה וואס איך האב צוגעבויעט אינדרויסן.

און מ'האמיר זיך ווי מ'זאגט אדורכגעשמועסט, כ'האב געוויזן אלעס, איין זאך גראדע וואס כ'האב געזאגט פאר ר' מאיר וועגן דעם צינור האט ער יא גראדע פארראכטן, ס'איז געווען גרינג צו פאררעכטן, דער דאך איז א דאך וואס דער מנחת יצחק האט געזאגט פאר ר' מאיר פויזן, ווען דו וואלסט נישט געמאכט אזא דאך וואלט איך מער הנאה געהאט, אז דו פרעגסט מיך וועל איך דיר זאגן אז ס'טויג נישט, ווען נישט וואלט איך דיר נישט געזאגט, אז ס'האט. אין די בעק חקיקות און למעשה דאס נישט מער ווייל דעם דאך צו טוישן קאסט זייער אסאך געלט און אויף דעם האב איך נישט געוואלט ווערן א שותף אויך נישט ווייל כ'האב זיי געזאגט ליסען עטס האטס א מקווה באצאלטס פאר הידורים וועל איך קענען באשטיין צוצולייגן עניוועי די סוף איז געווען אז מען האט גארנישט געמאכט און די חזירים האבן זיך דארטן אריינגעכאפט סא איך האב זיי ארויסגעווארפן פאר א האלב יאר צוריק ס'איז געקומען יעצט דער רב נאכאמאל ער האט מיר צייל זאלסט וויסן הרב נחום כ'האב נאר הנאה פון אייער ארבעט, ווייל אונז וואלט מען נישט געטויגט צו די חזירים, זיי זענען מאפיא אבער די פאליס טויגט צו זיי. שוין, זייער גוט, יעצט קענסט זעהן ס'איז דא א קליפ ווי דער משוגענער אויערבאך, דער נערוון קראנקער, ס'דאך א נערוון קראנקער, א צופידלטער, ער האט געשיקט די בחורים זאלן זיך גיין שלאגן ווייל מ'האט עפעס איינגעזעצט

זיי האבן געזאגט פאר זייער טאטן, זאלסט וויסן, דער מקווה איד, דער וואס איז נעמט דארט קער פון די מקווה, ער פאטשקעט מיט אונז, ער טוט וואס מען טאר נישט. נו, היינט האט דאך קיינער שוין נישט קיין מורא, ווייל קיינער זאגט שוין נישט אז מען טאר נישט גיין. נאר געווען אלטע פראפאגאנדע פון די רבנים. אבער היינט לאכט יעדער. בקיצור, ער גאנגען צו די פאליס, און מען האט אויפגעפיקט יענע מענטש, און ס'ווייזט זיך אויס אז ער איז גאר דער קערטעיקער. כ'האב אים געזאגט, ס'מוז זיין ער איז דער קערטעיקער אז אלע דריי חברה זאלן זיך ווייקן דארטן שבת אפאר שעה. עניוועי, ער איז דער קערטעיקער, האט אים אויפגעפיקט. און ער גייט באצאלן יעצט א העפטי פרייז, מיר גייען מאכן פדיון שבויים, ס'וועט זיך גארנישט העלפן אבער דאך אזויפיל אז מ'קען אים גיין טראגן חלה מיט וויין אויף שבת, פון די חשוב'סטע אידן, יעצט איז אזוי, זיי זאגן נישט ווי די מקווה איז געווען נאך אויך נישט וועגן לשון הרע, ווייל די ציונים געבן זייער אבאכט, זענען זייער אפגעהיטן אין לשון הרע, זיי האבן עס געירשנט פון די ענגלענדער. וועם זיי האבן ארויסגעקאפעט פון ארץ ישראל. אבער אזוי ווי דער גאס ווייסט שוין מעג איך עס שוין זאגן, ס'איז אין ארנשטיינס מקווה, און ווידעראום ווער יענער איז דאס טאר איך טאקע נישט זאגן ווייל יענער קען דאך נאך ווייסט איך ס'גייט זיך אנבאלאנגן מיט די גוט גייערס מיט די גוט מאכערס יא עניוועי איז למעשה ס'פארט גוט כ'האב ענק געזאגט עס וועט פארן אזוי גוט אז נישט נאר מ'וועט נישט טאטשן קיין בחורים מ'וועט נישט אפילו מחשבה זרה, ווייל די אלע קעמערעס דעי געבן ארויס מחשבות זרות אויך, און כ'וויל ענק זאגן דעיס איז מענטשן צוגעגאנגען רבנים זיי האבן חוזק געמאכט און געלאכט די משוגענער מ'וועט טיילן וואדקע פאר די יונגלעך ס'וועט קיינער נישט וויסן ווייל פארשטייסט דאך אליינס פארוואס זאל זיי נישט שיקן קיין שפיאנער זיי טארן נישט אריין קומען ס'איז פרייוועט פראפערטי זיי האבן אלעס אויף די ווידיאו עטס וועט זעהן די גייען ארויס גיין גרויסע העפטי סאמענסעס פאר די גרויסע בתי מדרשים וואטש ענד סי עטס וועט זיך אויסלערנען זיי האבן אלעס אויף ווידיאו. וויל איך עפעס זאגן, איך האב עוסק געווען רוב פון מיין לעבן אין אקאונטינג, פון דעם האב איך געמאכט פרנסה, איז ווען די איי אר עס פלעגט אנקאלן איך וויל אינוועסטיגעיטן דיינס א קלייענט, האב איך געפרעגט וויאזוי הייסט ער, אזוי און אזוי, ווען, דעמאלטס און דעמאלטס, ווי, זיי קומען ארויף אין אפיס, פרעג איך וואס מוז איך זיך אנגרייטן, האבן זיי געזאגט גארנישט, אונז האמיר אלעס, אונז האמיר דיין דזשענערל לעדזשער, אונז האמיר דיינע טשעקס, מיר האמיר די רעסיוועבלס, מיר האמיר די פעיבלס, אונז ברויך מען פון דיר גאר גארנישט. איז עס נישט קיין דזשאוק? ער רעדט זיך איין, ער זאגט פאר די איי אר עס וואס צו טון, די איי אר עס פאר זיי זענען נאך געקומען ווייסן זיי שוין וואס זיי האבן און וואס זיי האבן נישט, די זעלבע דא אויכעט, זיי ווייסן אלעס וואס טוט זיך אין שול, און וואס זיי ווייסן נישט האט מען זיי שוין מודיע געווען, ווייל אונז זעמיר נישט מחיוב צו ליידן, איך האב ענק נאכאמאל געזאגט, אויב ס'וועט זיין טשיילד סעיפטי איז גוט, און ווען נישט גיימיר אונז אלעס איבערגעבן, ווייל ס'נישט דא קיין שום ריזן אז א יונגל זאל נישט קענען קומען אין א שול מען זאל אים נישט געבן ליקער, אלקאהאל, מיט וויין, מיט די אלע זאכן. כ'האב אים געזאגט, אונז האלט מיר באמת ביי מאכן זיך אייגענע סקולס, אייגענע פאבליק סקולס, אונז וויל מיר נישט א סאקמער, קאקמער, טייטלבוים, שמייטלבוים, זיי זאלן פירן אונז, פארוואס? וואו ווער זיי קוקן עפעס ארויס אויפן וועלביאינג פונעם עולם? דער דברי יואל האט נאך פארטיילט אלעס און האט ארויסגעקוקט פארן וועלביאינג פון עולם ביי די היינט, דעי דאנט קעיר פאר אס. סאו בקיצור. עס רייצט זיך אן, די גאווערמענט ווייסט היינט אלעס פונקטליך, יעצט האבן זיי נאכגעקוקט א ראביי וואס מען האט אים געגעבן יעצט, מען גייט אים געבן יעצט א סענטענס אין פריזן און ער מוז צוריק געבן מיליאנען דאלער, ער האט צוגעגנבעט פינף מיליאן דאלער פון פאנדינג אינטענדעד פאר דיסעיבלד פרי סקולערס. שוין, אזוי זאגט דער קווינס דיסטריקט אטוירני און אויך די סטעיט קאנטראלער אז מען האט אים געכאפט רעד הענדעד און ער הייסט סעמיועל הילער, פארשטייט זיך ער איז א ראביי, טאמער נישט וואלט ער דאך נישט געגנבעט. און ער גייט זיין איינס ביז דריי יאר ביהיינד בארס ווייל ער האט אלעס מודה געווען פלאס ער דארף צוריק געבן דאס געלט, ס'היינט א נייע זאך אין אמעריקע דעט יו דאנט געט עוועי וויט איט אז דו גייסט זיצן ווייל יעדער האט געטענה'ט העי ער גייט זיצן דריי יאר דערווייל האט ער גע'גנב'עט פינף מיליאן דאלער האבן זיי געמאכט א נייע זאך פוירסט יו גאטע פעי בעק און לויט דעם געט מען דיר דעם דזשעיל. ס'איז אויכעט דא נאך דריי קא-דעפענדענטס וואס האבן אויכעט געפלידעט גילטי ווייל זיי זענען געווען אינוואלווד אין די גניבה און גזילה און דאס גייט צוריק פון יער טו או או פייוו ביז יער טו או וואן טו און זיי זאגן אז מ'האט גענומען די אלע געלטער און מ'האט געקאווערט פערסענעל עקספענסעס מ'האט אינוועסטעט אין ביזנעס מ'האט געקויפט דזשולערי און אלע אנדערע זאכן בקיצור ס'איז אויכעט דא אז די עסאושיעטעד פרעס האט געהאט געוויסע רעסטריקשענס וואס זיי האבן געמעגט ארויסגעבן און וואס נישט פארוואס ווייל זעהט אויס די גאווערמענט איז נאכנישט פערטיג און אזוי גייט זיך עס אנהייבן, איך איך שריי צו די גאווערמענט שוין לאנג, איך האב געהאט יעצט דא עטליכע מיטינגס, איך זאג איך בין טייטלבוים און איך בין סאקמער, איך מיין צו זאגן איך בין נישט אבער איך וויל אויך זיין פונקט ווי זיי, ס'איז די איסטערן דיסטריקט בילדינג פארוואס גייט עס זלמן לייב באקומען? פארוואס האט ער עס באקומען? אזוי ווי פאפא האט דעמאלטס געשריגן פארוואס זיי באקומען די גאנצע העריסאן עוועניו האט מען זיי אויך געגעבן, אונז האמער פרייוועט אונטערנעמונגען, ס'אונז וויל מיר קוקן אז די קינדער זאל האבן אן עדיוקעישאן, אונז וויל מיר נישט אנקומען צו די. די רבנים ווייל זיי האבן בעיסיקלי ארויסגעווארפן אלע אונזערע קינדער און געמאכט זייער ענג פאר אונז אלע. דעטס איט. כ'האב ענק געזאגט ס'עט קומען צו דעם מ'עט ענק איינמאל פאר אלעמאל אויסלערנען דא איז אמעריקע נישט זענטא נישט ארשעווע נישט קראלע נישט פאפא נישט די אלע פארשאלטענע שטעט וואס זענען אמאל געווען וואס מ'האט אפגעריפט א יעדן, און נאכדעם קומען די רבנים אונז זעמיר רבנים רבנים, ס'האט מיר א רב געזאגט נחום, דיין גרעסטע געווינס איז אז דו האסט געמאכט די רבנים אויס רבנים, יעדער ווייסט היינט א רב איז א פעיקער א בלאפער א גנב א נואף און דעטס איט. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך, ס'איז דא דא דער עלפערט, דער דער קראנקער משוגענער נעבעך איז דער מענטש, פלעגט מען אלס נאכשרייען אין די גאס לוזער לוזער, כ'האב אים אלס געזאגט ס'איז נחום ס'איז נישט לוזער, לעצטנס שרייעט ער שוין נישט נאך, כ'ווייס נישט האט אים גענומען פינף יאר צו כאפן אז ער האט פארלוירן, עניוועי ס'איז דא יעצט א מעשה אזוי וואס איך וויל עטס זאלטס וויסן, דער לעזער קעסטמאן האט א נעפיו, כ'האב שוין געזאגט זיין נאמען אסאך מאל אויפן האטליין, א מניוול יצחק ווייס, זיין טאטע שרייעט אז ער האט אויסגעגעבן הונדערטער טויזענטער אים צו היילן, האב איך אים געזאגט ער דרייווט אויף פרויען אויף מאנטרעאל ביינאכט, ס'גוט ס'פרייליך. דער סוף איז געווען, ער האט געדרייווט איינעם און ער האט פרובירט עפעס, יענער האט זיך נישט געפאלגט און מען איז געוואויר געווארן אז ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, און ווייסט וואס איז געווארן דער סוף? מען האט אים צוגענומען די לייסענס טאטאל, ער קען נישט נאר דרייוון אויף מאנטריאל, ער קען שוין נישט דרייוון אין ניו יארק אויך נישט, ער איז פיניש. סאו איך האב געוואלט פרעגן דעם עלפערט, בין איך נאך א לוזער? דאס איז הערשעל קעסטנבוים'ס אייניקל, גייט איהם עפעס? דאס איז איין זאך. שוין, כ'האב ווען געוואלט פארציילן קודם א מעשה, אמאל איז זייער א תמימות'דיגער ערנסטער בחור געפארן לערנען אויף טאהש, און דער רבי האט גערעדט פון חטא הידוע, חטא הידוע, און דער בחור האט נישט געוואוסט פון וואס דער רבי רעדט, ס'איז געווען אמאל א גערער חסיד איז געקומען דא און ער האט אויסגעהערט דעם רבינ'ס שובבים תורה, דעם רבי'ן זכרונו לברכה, דעם דברי יואל, און געזאגט חטא הידוע, חטא הידוע, פרעגט ער א שכן נאכדעם וואס דער רבי האט.

עסט זיך דרייען דא צוויי וואכן אין די ישיבה וועסטו שוין פונקטליך וויסן וואס דאס איז דער חטא הידוע. שוין, איז מילא וויל איך ענק יעצט פארציילן א מעשה פונעם רבינ'ס אן אוראייניקל מיט א חטא הידוע. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס איז זייער וויכטיג, כ'האב אייביג געזאגט פאר דעם מיילעכן, מיילעך האט דאך געהאלטן דעם משה רוטמאן, דעם חזיר, דעם מנוול, צו זאגן אז ס'איז נישט דא אזוינפיל רוח הטומאה אין גאנץ טאהש וויפיל ס'איז געווען אין עוועניו בית הלוי ניין אינעם רבינ'ס בעיסמענט, ס'איז געווען דארט נאקעטע נקבות, ס'איז געווען פיקטשערס, ווידיאוס. כ'האב אים געבעטן ווארף אים ארויס, געגאנגען דער בהמה מיילעך, דער היינטיגער טאהשער רבי, אה, איינער האט אמאל געזאגט פאר ר' בינעמען, געווען יארן לאנג איז ער נישט געווען רבי, ער איז געווארן רבי, האט ער געגעבן א זאג ר' בינעם, זאגט ער אוי אנטשולדיגט אנטשולדיגט, זאגט ער זאג שנעל, מרא דאתרא ווייל קוים מאך איך זיך נישט מועד דריי מאל, פארשטייסט, איך האב פארגעסן, הרב ר' מיילעך לעווי טאהשער רבי, שייגעץ טמא, איך האב אויפגעשטעלט. עס איז געווען אום פסח, איך בין געקומען חול המועד מוצאי אז מען זאל ארויסווארפן משה רוטמאן וואלט איך גביית עדות געווען ווי אזוי ער איז געקומען דער שייגעץ הערסט און ער שטעלט זיך אויף, דער רבי איז דארט געזעסן און ער האט באשמוצט נחום ראזענבערג, קוים איך ווייס צו דער רבי האט שוין געוואוסט וואס מען רעדט דעמאלטס און נאכדעם וואס האסטו אויפגעטון, איך האב דעמאלטס אזוינפיל געהאלטן פון דיין טאטן וויפיל דו האסט געהאלטן פון מיר און וויפיל איך האלט פון דיר, דו ווייסט דאך איך האב דאך מיך אפגעלאזט פון די גאנצע קלאב און פארוואס זאל איך נאך ארויסזאגן אמאל באריכות ווען דער עולם וועט הערן וועט זיין פרייליך, עניוועי. איז דא דארט אזוי? ס'איז דא א חיים ברוך לייפער, ער איז דער מנהל דארטן אין טאהש, כ'ווייס נישט וואסערע מנהל, ער איז מנהל פאר די בחורים. דער חיים ברוך לייפער האט א ברודער וואס ער איז אזא באקאנטער פעדעפייל אז ער קען טאטשן בחורים, ווייסט אזוי קוקן אים אין פנים, ער באהאלט זיך נישט, און איך האב. פארפירט דעמאלטס אין טאהש צו געבן וואס זיי האבן אים געוואלט גיין איינמאסערן ביי די רעגירונג ער האט זיך געטאטשט איז געווארן א שטיקל תקנה אז ער טאר מער נישט קומען דארטן און כ'ווייס ווי לאנג ס'וועט אנהאלטן קענסט דאך די אלע טאהשער מעשות ס'איז געווען איינער האט געהארגעט זיין מאמע מיט א האמער האט אים טאהש געבעקט יאסל פארשענאווסקי דער גרעסטער וועלטס גנב אין אונזער צייט די באדי באדי מיטן טאהשער רבי'ן ס'איז א פלאץ וואס מ'האט יעדן טאלערעיט אבער נאר דארט ווי ס'איז געווען געלט ווי ס'איז נישט געווען קיין געלט האט מען נישט טאלערעיט ווייל ס'איז נישט מיינע ביזנעס ס'איז אונטערגעגאנגען. מען האט אים געשטעלט א שווארצע מצבה, אין א שווארצע מצבה, דאס איז געווען די מאדערנע אין דער אלטער היים. א געוויסן וועג האב איך הנאה, רבי ישראל משה וואסנער האט געגעבן אסאך געלט פאר טאהש, איז געגאנגען די טאהשער הינט און זיי האבן אים איינגערעדט אז מ'עט אים לייגן לעבן רבי'ן, רבי'ן, רבי'ן, זאג איך הער אויס, קודם ס'איז נישט קיין גרויסע זכי' צו ליגן לעבן רבי'ן, פאר דיר זיכער נישט, ביסט א ערליכער יעקע, און צווייטענס זאלסטו וויסן, דער רבי אליין ווייסט נאך נישט ווי ער וועט ליגן, זאל מען אים נאך ערגעץ אריין לייגן, ערגעץ אין בלבריון, בה ערגעץ אין א גוי'אישן בית הפגר, דאס איז חיות, און ס'איז אפי' געווען וואס, אה, מען האט געלייגט דעם טאהשער רבי'ן נישט דארט ווי ער האט געדארפט ליגן, נישט לעבן זיין רביצין, אה, דאס איז עס, עניוועי, איך קען זיי שוין יארן די לגיונות, זייערע מעשות, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, איז דער חיים ברוך האט א ברודער, ס'איז א אפענער פעדעפייל. יעצט איז דא איינער לייפער, איך ווייס נישט צו דאס איז זיין משפחה צו דאס איז נישט זיין משפחה, דער לייפער איז אזוי, טאהשער רבי האט א טאכטער וואס די טאכטער האט געהייסן ברכי, די ברכי האט חתונה געהאט מיט דעם וואס ס'רופט זיך יעצט ליזענסקער רבי, ער הייסט יוסף מאיר מאיר, דער נועם אלימלך רבי, ער האט אן איידעם, ער האט איין בת יחידה און ער האט א איידעם וואס ער הייסט שטערן, ער איז מרן הרב'ס א זון, ער. האט יעצט אן איידעם, איינער פון די איידעמער וואס הייסט לייפער, יעצט פאר סוף זמן, דעם געוועזענעם זמן, האט ער אריינגערופן א בחור אין קאר, ווער דער בחור איז זאגט מען נישט, א וויקטעם זאגט מען נישט, און ער האט אים געזאגט קום כ'וועל דיך לאזן דרייוון א קאר, און איך וויל זען דיין סעלפאן, עס זעט אויס ער האט געוואלט זען אפאר נאקעטע נקבות, ער האט געמיינט אז דער בחור האט עס, און ער האט אים געלאזט דרייוון, ארום טאהש, ארויס טאהש, אריין טאהש. קודם פארשטיי איך נישט אז ער איז א מגיד שיעור ווי האט ער צו דרייוון א קאר און נאכדעם דאס כהאב ענק שוין געזאגט אז אז איינער רופט ענק אריין אין א קאר דאס מיינט כאילו ער האט ענק געטאטשט יעצט עס קען זיין ער האט אים געטאטשט דער בחור איז געווען אנדער שאק מ'האט אים געסטראשעט מ'האט געוויסט ער קען זיך נישט קעגן שטעלן קעגן די באהערדע יעצט טאהש קאלט מיך אפ און זיי זאגן זיי זענען מוראדיג אנגעווייטיגט ווייל מ'האט זיי צוגעזאגט מ'גייט אים ארויסווארפן סוף זמן כדי ס'זאל נישט מאכן אן איבערקערעניש מ'דארף דאך פראטעקטן דעם רבי'נס משפחה, אז עס זאל נישט זיין אן איבערקערעניש לאט מען אים ביז סוף זמן, איך האב דאס נישט געוואוסט, ווען איך ווייס דאס ווען אינמיטן זמן, קער איך ווען איבער טאהש נאך אינמיטן זמן, האב איך עס נישט געוואוסט, יעצט איז געקומען דער נייער זמן, האט מען אים ווידער גענומען, איי מ'האט צוגעזאגט, איז דאס די זעלבע ווי דער טאהשער רבי אליינס, וואס ער האט ער צוגעזאגט שיקט, איז אדער געלונגען אדער נישט. ס'איז דאך דאס איז געווען שקר אויכעט. עניוועי איך וויל נישט אריין גיין יעצט אין דעם. די גרעסטע חוצפה וואס ער האט געטון איז ער האט גענומען הקדש געלט און ער האט אויסגעצאלט זיין איידעם מיילעך זאל קענען זיין רבי אבער מיילעך זיצט און ער איז רבי און זיין איידעם זיצט דארט און דער קאץ וואלט עס אויסגעזעהן כקוף בפני אדם האט ער גענומען הקדש געלט מיליאנער דאלער און אים געשיקט און פארק אויסגעקויפט און ווייטער געשיקט. און ער איז שולדיג געבליבן פאר מענטשן געלט וואס ער האט צוגעזאגט צו געבן, וואס ער האט קיינמאל נישט דערלעבט צו באצאלן. עניוועי, איך וויל זאגן זייער קלאר פאר טאהש, דעמאלטס ווען משה חזר האט אנגע'חזר'ט דעם עולם האט ער באצאלט גאר גרויס געלט אז מען זאל אים נישט איינזעצן, זאל צוריק ציען די קלאגע פון די פאליס. דאס איז געווען טאהש, אזוי ווי אלע קהילות, שקר און זנות. און יעצט איז דער עולם מורא'דיג אנגעווייטיגט אז מען האלט דעם מלמד, ווייל ער איז דאך דעם רבינ'ס משפחה, דעם רבינ'ס אן אייניקל, אן איר אייניקל, ער איז דאך איר אן אייניקל. און איך בעט אייך זאלטס ענק נישט לאזן, גייטס צו די פאליס און דערציילטס וואס ס'איז געווען, זאלן זיי אריינקומען אינעם פיקטשער, זאל מיילעך פילן די היט. דעמאלטס האט ער זיך אויפגעשטעלט און געהאלטן א דרשה, ס'איז געווען פסח, הע הע, צווישן פסח איז געקומען א מאן דהו נחום ראזענבערג, מיילעך דו פליקטע בהמה וואס דו ביסט, איך בין א מאן דהו מיילעך האט געהאט אן אינוועסטמענט קאמפעני, האט אריינגעלייגט געלט אין סטאקס, אז ס'איז נישט געלונגען איז ער געלאפן וויינען צום טאטן, דער טאטע האט אנגעקאלט צו ר' משה און אים צוגעזאגט אז ער וועט זיצן נישט נאר אויף מלאך מיכאל'ס כסא הכבוד נאר אויפן אייבערשטנ'ס כסא הכבוד און לעבן דעם רעבן, און דער בהמות ר' משה האט געשיקט דארט געלט און ס'איז געגאנגען פאר מיילעכן און אלע זיינע גניבה'לעך, שפעטער האט ער מצליח געווען האט ער נישט צוריק געגעבן פאר קיינעם, דאס איז עס. ער פירט זיך פונקט ווי זיין טאטע זכר צדיק וקדוש לברכה. יעצט כ'האב געוואלט מאכן אביסל קלארער די גאנצע פרשה פון טאהש, דער לייפער איז נישט א מגיד שיעור אפילו מען האט מיך אפגעקאלט ער איז גאר אין כיתה ז' א מלמד, נו אויב ער איז אין כיתה ז' א מלמד דאס מיינט אז ער איז א מלמד מיט קליינע קינדער, רייט? אז מען הייבט אן ביי די דריי פיר יאר צו גיין אין חדר ביי די זיבעטע קלאס, און מען זיבן יאר עלטער איז מען צען עלף צוועלף יאר, דאס איז די בעסטע זאך צו כאפן קינדער, דאס איז ממש מען קען זיי שטיל מאכן, און די מנהלים זענען חיים ברוך לייפער וואס ער איז מסתם א משפחה מיט דעם לייפער, און משה מייעראוויטש, וואו זענט עטס רבותי וואס האט ענק דער רבי געלערנט אלע יארן, גארנישט מיט נישט. סאו דער יחיאל מאיר לייפער איז דער מלמד און ער נעמט קינדער אין קאר און אלעס איז עקסעפטעד און קיינער האט נישט צו דעם קיין טענות? יו שוד אלל בי עשעימד אוו יור סעלף. בעט נאכאמאל טאהש אז עטס האטס דארט אזא חזר ענד יו לעט הים געט אוועי וויט איט, גייט ער רעיפן אלע קינדער, איך האב ענק שוין געזאגט אין די קליינע דערפעלעך זענען די אלע זאכן זייער דעינדזשערעס ווייל פארשטייסט אליינס פארוואס, ס'איז דא וועלדער מיט בערג מיט טאלן, מען פארט אריין אין שטאט מען כאפט א היטש, איך בעט ענק ברחמים. און טוטס מיר א טובה, דאונט לעט דעם געט עוועי. און פאר דעם עלפערד וואס ער איז אזוי העפי אז ער האט געווינען, איך הייס דער לוזער, איז ער דאך דער ווינער. וויל איך דיר זאגן דו עלפערד, דו שטיק פערד וואס דו ביסט, דו ווייסט וואס איך האב איבערגעקערט יעצט אין ארץ ישראל? מען האט יעצט איינגעזעצט א מענטש פון א מקווה, דאס איז געווען וועגן מיר. און איך וויל דיר זאגן, עלפערד, דו אנגעריסענע בהמה, דו האסט דיך אריינגעלאזט מיט די לינקע חברה פון סאקמער קאקמער, און דו ביסט דער לוזער אלל די וועי, ווייל דא גייט זיין ארדענונג. יעצט איז אויך געווען א פאליסמען אין די בראנקס, האט זיך עקספאוזט פאר צוויי קינדער, זענען געגאנגען פארציילן, נישט קיין אידישע זאך, א גוי'אישע, האט זיך גראד איינגעזעצט. האט איינגעזעצט יעצט דעם גרעסטן האליוואד שפילער, און ס'וועט גיין ווייטער און ווייטער ווילאנג דער אייבישטער האט געזען אז קיינער טוט נישט, און ס'איז געקומען אגודה מיט סאקמער קאקמער און זיי האבן געזאגט ס'איז אקעי, דער אייבישטער האט געזאגט ס'איז דיר אקעי ס'איז מיר אויך אקעי, נאכדעם ווען דער אייבישטער האט געזען אז מ'שלאגט זיך קלינט ער שוין אויס די גוים אויך. די לינקע חברה, ס'איז געווען דעמאלטס אויף סי ען ען, איז געקומען איינער האט מיך אינטערוויוט האט ער געזאגט אבער איך וואלט ביסט ברוגז, אויפן אייבערשטן חלילה, זאג איך אים ברוגז אויפן אייבערשטן, יעדע זאך וואס א מענטש טוט איז דא א נסיון, הי קען דו איט רייט הי קען דו איט ראנג, איז דזשאסט ביקאוז די רבנים האבן אונז פארפירט, בין איך ברוגז אויפן אייבערשטן איך בין ברוגז אויף די רבנים, איך וועל דיר זאגן נאך א זאך זאג איך אים און דאס האט אים נישט געשמעקט, איך בין אויך ברוגז אויף די פריעסטס, ווייל די רבנים טאגעדער מיט די פריעסטס האבן געהאט אזא גרויסן כח, האט דאס זיך נישט געקענט מעניפולעיטן. סאו אונז ווייסט מיר אויף וועם אונז זעמער ברוגז. מ'איז ברוגז אויף סאקמער, קאקמער, אגודה מיט אלע רבנים. און אויך אויף די גלחים. ווי האט דער לובאוויטשער רבי געזאגט, מען דארף לערנען די גלחים און די גוים די שבע מצוות בני נח. די ערשטע דריי מצוות האבן זיי פונקט ווי אידן. שפיכת דמים, גילוי עריות און עבודה זרה. ביי זיי איז אביסל אנדערש. אלקא דאלקיא איז נישט א זאך וואס איך וויל אפילו יעצט אריינגיין. אלע נאך צו גיין דאווענען מנחה ווי? איך ווייס נאך נישט דארט ווי מ'וועט מיך אריינלאזן. אין מונקאטש פלעגן אידן נישט האבן פרנסה, פלעגט מען זאגן איך גיי עדות זאגן, פאר געלט האט מען עדות געזאגט, פלעגט מען פרעגן וואס האסטו געזען, זאגט ער ווי מ'וועט צאלן דאס האב איך געזען. שוין, יעצט לאמיר ווייטער גיין צום שיעור. יעצט היינט איז געשען אזוי, איך בין געפארן מיט די מאנסי באס אויף מאנסי, און. איך פאר און איך פאר. עניוועי, איז געזעסן א ראש ישיבה אונטער מיר, איך האב נישט געוואוסט. איינער קאלט מיך אריין פון ארץ ישראל, אז מען האט אים ארויסגעווארפן פון די ישיבה, ער וויל וויסן וואו צו גיין, איז זאג איך אים. בקיצור, איך האב נישט געוואוסט אז דער דא וואס איז געזעסן אונטער מיר איז א ראש ישיבה. האט ער מיך א פרעג, אפאר מינוט שפעטער, וויל ער וויסן וויאזוי איך הייס. זאג איך אים, וואט דיפרענס דאז איט מעיק וויאזוי איך הייס? וואט איז דיס יור ביזנעס? עניוועי. זאגט ער מיר איך בין א ראש ישיבה אין ארץ ישראל און דארט ווי איר האט געהייסן גיין דאס איז די גרעסטע אומברענגערס פון ישיבות און זיי וועלן נאך צונעמען די ישיבות אלע פאנדינגס און דאס וועט אלעס זיין אייך צו פארדאנקען. ניין איר האט א טעות ס'וועט זיין דעם ראש ישיבה צו פארדאנקען און אויך ווען איך האב יענעם געזאגט ווי צו גיין האב איך אים געזאגט זאלסט וויסן ראש ישיבות זענען די גרעסטע רשעים היטלער איז נישט געווען אזא גרויסע רשע ווי זיי ווייל היטלער איז געווען א גוי. זיי זענען בני תורה. ער האט עס אויסגעהערט האט ער געוואלט וויסן ווער איך בין. זאג איך אים ס'איז אירעלעווענט ווער איך בין, אז מ'ווארפט ארויס בחורים דארפן זיי זיך קענען דעפענדן. איך האב אים פארציילט די מעשה פון איך האב געהאט אמאל אין אנטווערפן און געפארן בודק זיין א מקווה. האט מען מיר געזאגט אז רבי יענקעלע איז דער גאנצער ווי מ'זאגט שיינער איד דא און איך זאל גיין אריין אים געבן שלום. אזוי וועל איך געווינען די שטאט. פארוואס נישט? איך קום אן, איך גיי אריין. איך האב פארפאסט אויף א מינוט. מיט אנדערע ווערטער, איינער איז געגאנגען פאר מיר דארט, און יענער איז געזעסן און געזעסן און געזעסן און געזעסן דארטן בערך זעקס שעה. נישט קיין דזשאוק. און איך האב אזוי מהרהר געווען, דער איז א רשע מרושע, ער נעמט א מענטש וואס ער קומט פאר א מקווה, דארף זיין אויסגעשלאפן, און הייבט אן מיך משוגע צו מאכן, איך זאל ווארטן נאך און נאך און נאך. איך מיין, ס'מוז דאך נעמען אן ענדע. בקיצור ס'האט מיך זייער גערעגט, ער איז איינמאל ארויסגעקומען זיך אנטשולדיגן, בקיצור איך האב געהאלטן ביים אוועק גיין איך האב נישט מיט דעם מענטשן גארנישט, אבער דו ווייסט דאך וויאזוי ס'גייט, די גבאים האבן געזאגט ניין די רבי וויל מיט דיר רעדן, שוין. בקיצור ס'איז שוין געווען מסתמא א קוואדער צו דרײַ אינדערפרי, איז זעה איך דער איד גייט ארויס, א לאנגע ווייסע בארד געהאט, און ווער איז אריינגעקומען? נחום ראזענבערג. פרעג איך אים, הייבט ער אן גראד, איך ווייס איר'ט זיין זייער ברוגז פארוואס כ'האב אייך געזאגט ס'עט דויערן אפאר מינוט, ס'האט אריינגעדויערט, אריבער זעקס שעה, כ'ווייס איר זענט געקומען דא ארבעטן, און איך וויל אייך זאגן דעם אמת, דער איד איז דער ווילרייקער ראש ישיבה, און ער האט ארויסגעווארפן א בחור מיט בזיונות, נישט יעצט, ווען איך בין נאך געווען א מיין איך אסאך יאר צוריק, ער האט ארויסגעווארפן דעם בחור מיט בזי בזיונות, אזוי ווי ער האט ארויסגעווארפן דעם בחור מיט בזי בזיונות, האב איך דאך געוואוסט אז דער בחור גייט גיין נעבעך תלי', האב איך אים געלאזט רופן. כ'האב געפרעגט פארוואס האט איר ארויסגעווארפן דעם בחור? זאגט ער, כ'וועל זאגן דעם אמת, ווייל איך טויג נישט צו דעם בחור, ער איז צו א שרוד בחור. האט אים רבי יענקעלע געזאגט, אויב איר טויגט נישט וויל איך איר זאלט שוין געבן א רעזיגנעישאן, און איך וועל אייך ריפלעיסן מיט אן אנדערן ראש ישיבה. סא דער ראש ישיבה האט קודם געמיינט ס'איז א דזשאוק, און רבי יענקעלע זאגט אים, ליסן, איטס דעד סיריעס ביזנעס, אז דו טויגסט נישט צו אים, מוזטו גיין. סא ער האט געזען ס'איז אהער מיט אהין, האט אנגעהויבן צו טענה'ן, בקיצור, ס'האט געדויערט דריי שעה. אז ער האט צוגעזאגט פאר רבי יענקעלע'ן אז ער נעמט אים צוריק אין די ישיבה. קיצור, נאכדעם איז געווארן, וויאזוי קומט דער בחור צוריק? ער קען דאך נישט צוריק קומען, נעכטן האט מען אים ארויסגעווארפן, היינט קומט ער צוריק, איז דאך עפעס אזא, קודם ווייזט עס נישט קיין גוטן אימעדזש פארן ראש ישיבה, און ס'ווייזט נישט קיין גוטן אימעדזש פאר די בחורים אויך נישט. זאגט רבי יענקעלע, הערט אויס, איר וועט אהיימגיין צו יענעם אין שטוב, און איר וועט מיט אים מיטגיין פון זיין הויז ביז אין די ישיבה. פאנגט אן צו שרייען, רבי, דו ביסט אינגאנצן פארנארט? זאגט ער, הער אויס, אדער טוסטו וואס איך זאג, אדער לאמיר בעטן מ'זאל אייך טוישן. קיצור. דאס האט געדוירט דריי שעה איינצוטענה'ן, און דער סוף איז געווען אז ער האט זיך געמוזט בייגן און ער האט געזאגט אקעי ער גייט אים ברענגען און ער האט אים צוריק געברענגט. שוין, שיינע מעשה. יעצט ווען דער בחור איז געווארן א אינגערמאן געגאנגען חתונה האבן, חתונה געהאט אויף ארץ ישראל, האט אים ר' יענקעלע געזאגט זאלסט וויסן די גרעסטע צער וואס דער אייבערשטער האט איז אז מען ווארפט ארויס א בחור אין די גאס, נישט דא נאך אזא צער, נישט דא נאך אזא ווייטאג פארן אייבערשטן ווי אז מען ווארפט ארויס א בחור אין די גאס. שוין, און ער זאגט אים יעצט, אז דו גייסט חתונה האבן זאלסטו זען, זאלסט אייביג געדענקען, אז מ'האט דיך ארויסגעווארפן, ס'איז דיר נישט גוט געשטאנען, זאלסט אינזין האבן אנדערע בחורים. שוין, חתונה געהאט, ער איז געבליבן אין ארץ ישראל וואוינען, און ער האט געעפנט דארט א ישיבה וואס הייסט אושפצין, דאס איז אזא פאר די מירע בחורים וואס זיי דארפן אביסל מ'זאל זיי צוהעלפן, און איך האב עס ביי אים אין ישיבה פארציילט, נישט וויסנדיג אז ער איז דאס געווען. אינמיטן געט ער זיך א שטעל אויף, רבותי, אלעס וואס ר' נחום זאגט איז אמת, איך בין דער בחור. געהערט א ראש ישיבה געווארן פון אים, נישט סתם א ראש ישיבה נאר פאר שוואכע בחורים, סאו סאו דאס איז וואס איך האב פארציילט פאר דעם ראש ישיבה, זאגט ער ער גלייבט נישט, זאג איך אים כ'געב אייך אן אדרעס, ער הייסט ווייס ער פירט די אושפצינער ישיבה אין ירושלים, ניין ס'קען נישט זיין א ראש ישיבה מעג קענען ארויסווארפן א בחור, זאג איך אים איר זענט נישט קיין ראש ישיבה איר זענט א רוצח, כ'האב פארציילט. אמאל איז איינער צוריק געקומען צום חזון איש און ער האט געזאגט איך בין געווען אין אמעריקע, איך האב אויסגעגעבן שפעזן און איך האב נישט געמאכט גארנישט, פרעגט אים דער חזון איש ממש גארנישט? עפעס האט איר יא געמאכט? זאגט ער אים חזון איש אפילו די שפעזן האב איך נישט געמאכט, זאגט ער אויב איז אזוי איז א סימן דער אייבערשטער איז ברוגז אויף אייך ווייל איר ווארפט ארויס בחורים און ביי יעדן בחור וואס איר ווארפט ארויס איז עס א רוצח, איז וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט אייך איז ער האט אייך געמאכט איר זאלט ארומגיין נעבעך אין גלות און גלות איז מכפר, אזוי האב איך פארציילט פארן ראש ישיבה. קיצער ער האט עס נישט געגלייבט ער איז געווען אינגאנצען פאזעלט זאג איך אים איר מיינט אז דער אייבישטער וועט זיך אסאך לאזען פון אייך? לויט ווי רבי יענקעלע האט געזאגט איז די גרעסטע צער וואס דער אייבישטער האט אז מען ווארפט ארויס א בחור און ער דרייט זיך אין די גאס, דער אייבישטער קען אייך אויכעט מאכען איר זאלט זיך דרייען, זיך איבערדרייען אין קבר. קיצער דער ראש ישיבה האט געהערט וואס איך זאג ער איז געווען זעהר צוצעבראכען ער האט נישט געגלייבט אז דאס איז היינט די שפראך אין אמעריקע ער זאגט אזא נישט בעלי דרך ארץ זענט איר? זאג איך אונז זעמער זייער געליטענע מענטשען אונז זעמער זייער געליטען אונז האמער כמעט דרייסיג פראצענט פון די יוגענט. גייען אוועק פון אידישקייט, און איר האט נאך אסאך מער. אין ארץ ישראל האב איך געזען ס'איז זיבעציק אין די צייטונג. סאו וויפיל? ווער מיינט איר אז איר זענט? איז וויל איך אייך עפעס פרעגן, איר פארט דא מיט מיר אין באס און איר טענה'ט דא מיט מיר אהער און אהין. ווער וואטשט יעצט די ישיבה? ס'איז קריין יעצט בין הזמנים. זאג איך און דאס איז אייער בראך. בין הזמנים כאפט זיך אריין די דראגס מיט די בחורים פון אנדערע ישיבות, און ווען ס'קומט צום נייעם זמן זענען זיי שוין אלע פרי-פעבריקעיטעד. שוין. בקיצור, האט מען געכאפט א לענגערן שמועס, ער איז נישט געבליבן מיין פרענד און איך בין נישט געבליבן זיין פרענד, אבער דאז איט ריעלי הערט מי? נאט ריעלי, איך ווייס נישט ווער דער ראש ישיבה איז, אפילו כ'האב אים אפילו נישט געפרעגט זיין נאמען, ער האט מיך עטליכע מאל געפרעגט מיין נאמען, איינמאל האב איך אים געזאגט איך הייס נחום ראזענבערג, זאגט ער יוי יוי יוי יוי איך האב שוין געהערט פון אייך, זאג איך אים איך האף איר האט געהערט גוטע זאכן. סא האט ער נישט רעאגירט. סא איז דער עולם האטס דען נישט קיין מורא צו רעדן אפען די ווייטאג, באהאלט זיך נישט פאר קיינעם, קיין דרך ארץ איז נישט דא, ס'איז נישט דא פאר וועם צו האבן דרך ארץ. און שוין, דאס איז עס. איך וויל געבן אלע בחורים קארעדזש. פאר א ראש ישיבה טאר מען נישט האבן דרך ארץ אויב ער ווארפט ארויס בחורים. מען דארף אים שפייען אין פנים. נישט אין פנים אריין נאר אויף די פלאר לעבן אים. ער ווארפט ארויס בחורים, אונז זעמער שמאטעס, דער בחור איז א שמאטע, ווער ביסטו? סא יעדער האט עס נישט געמאכט קיין פרנסה, ביסט געווארן א ראש ישיבה און דו לערנסט דיך אויף די בחורים דרייסיג פערציג יאר און הרג'סט אוועק חברה און נאכדעם הע הע ביסטו די ראש ישיבה, ניין ניין ניין אונז גיימער דאס עוקר מן השורש זיין. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, געקומען קינדער אויף אמעריקע, זעהן ווי די מאנקי אין די מידל, זלמן לייב צו אהרן טאנצט, זייער פיין, כ'האב הנאה, כ'האב ענק אבער געווארנט, פרעמדע מענטשן אין פרעמדע שטעט, ס'טויג נישט. קומט צו מיר צו יעצט א בחור און וויינט זיך אויס אז ער איז געגאנגען אין מקווה, אין זאליקא'ס מקווה, און דאס איז שוין געווען נאך יום טוב, ס'איז דאך שוין היינט נאך יום טוב, היינט איז שוין דינסטאג, וואס זיי זיצן נאך אין פעניען דא, אזוי איז עס. געקומען עפעס א אינגערמאן אין מקווה און ער הייבט אים אן צו פרעגן פון וואו ביסטו, אהער מיט אהין, מיט אהין מיט אהער, ער נעמט זיך מיט אים שמועסן זייער היימיש, און מיטגעקומען מיט נאך א בחור וואס יענער הערט אויך אויס מיין האטליין זאגט ער, און דער בחור האט זיך אנגעהויבן צוצושטופן צו אים, האט אים נאכנישט אנגעטאטשט פיזיקעל ווייל די האבן א סיסטעם, קודם רוקן זיי זיך צו נאכדעם ווערט יענער ארויס, ס'ווערט אים א קישוי אבר, ער שטופט זיך זיין לעבעדיגן אבר אין יענעמ'ס, זיי האבן א סיסטעם, בקיצור דער בחור הערט מיך אויס און ער איז אזוי גערעגט געווארן און ער ווייסט שוין וואס מען דארף צו טון, האט ער אים געפרעגט זאג מיר דו האסט חתונה געהאט, דו האסט א ווייב, גיי שמועס מיט דיין ווייב וואס ווילסטו פון מיר, און ער האט אים דערלאנגט אזא בריקע אז ס'איז געווען א נחת. און ער קומט מיך פרעגן וואס ער זאל טון, זאג איך אים, קום מיט מיר שוין צו די פאליס, דא, איך גיי מיט דיר צו צו די פאליס מ'וועט אים איינזעצן, און וויאזוי וועט מען וויסן, ס'איז דא ווידעא, אין יעדע מקווה איז דא ווידעא און מ'ווייסט פונקטליך, דארפסט דיך נישט זארגן, חוץ פון דעם ווי דו האסט יענעם געבריקעט האט יעדער געזען, סאו דארפסט דיך נישט זארגן, עניוועי ער איז פון אויסלאנד, ער ווייסט נישט וויאזוי ס'וועט זיין. און ער האט מורא ער דארף קודם אהיים פארן, זאג איך אים הער מיך אויס לינו פה איז ווערט א פלוי, דו ווילסט אים גארנישט טוהן, טוה אים גארנישט, אבער בכל אופן דער בחור האט מיך געזאגט איך בין אזוי העפי ער האט מיך נישט מאלעסטעט, wow האסטו אויסגעלערנט דעם עולם, עניוועי איך האב נאר געוואלט זאגן דעם פאר דעם לוזער דער וויאזוי הייסט ער דער משוגענער עלפערט מיט נאך אפאר סאטמערע בהמות דער יצחק שטערן, הע הע, זיי האבן מיך גערופן לוזער, לוזער, ווייל עס איז א לוזער, דו ביסט א לוזער.

שוין אסאך מאל געגעבן אזא טראסטישיפ, איך הער זאגן אז ער האט מיילך אין טאהש, רעמסברגר רבינ'ס זון אויך באגנבעט, ער האט געשריבן דאס איז זיין יענץ איז זיין, אז מ'קומט צו מיט די מיליאנען האט מען ווי מען זאגט אסאך נסיונות, די אינגערמאן האט אים אמאל געגעבן עפעס א הויז עפעס קעש איז אויך באגנבעט, א נארמאלע זאך, קיינער טוט אים גארנישט, מען קען אים נישט איבערווייזן, אלעס ליגט אויף זיין נאמען, אזוי הער איך זאגן אז העלבראנץ האט איבערגעלאזט עפעס. סעווענטי עיט הייזער מיט לענד וואס יעדעס איינע קען מען היינט איינקעשן פאר רייט פון א האלבן ביז א טרי קוואדער אוו א מיליאן דאלערס. עטס מיינטס ער האט אינזין דעם אייבערשטן וואס ער וויל לערנען דעם עולם א דרך אין עבודת השם? ס'איז אלס גנבים, אלע רבנים, אלע פירערס, זיי גנבים, זיי מיינען אז דאס געלט איז זייער, און זיי טוען מיט יענעמס געלט וואס זיי ווילן. און דער אמת איז, דער טאהשער רבי האט דאך פון יעדן אפגעגנב'ט, צוגעזאגט ישועות און קיינמאל נישט אנגעקומען, צוגעזאגט זאכן, געווען א וועלטס גנב.

הונדערט און זיבן פון די גרעסטע רבנים פון כלל ישראל, נישט אזאלעכע פיליפלעך וואס האבן אנגעפעצלט איבעראל און זיי האבן אריינגעשטופט אינעם אחור פאר א צווייטן, זענען געווארן רבנים, מיין טאקע ערנסטע רבנים, אין ארץ ישראל, אלע האבן זיי אונטערגעשריבן. נאר איך האב זיי געזאגט, היינט ברויך מען שוין נישט האבן, ס'איז נאר געווען א קאנטראווערשל אישו אין די ערשטע צייטן, מיט צען יאר צוריק, יא גיין צו די רבנים, נישט, צו ס'איז פאליס, צו ס'איז מסירה. היינט גייט יעדער, כ'האב ענק פארציילט היינט אליין, ס'איז געווען אין ארץ ישראל מעשות, דא מעשות און דארט מעשות, קיינער קערט שוין היינט נישט, און נישט נאר דאס, מ'האט אזוי שטיל געמאכט די רבנים, אזוי שטיל געמאכט, נישט מיט די תורה, נאר מיט די פאליס, אז זיי האבן מורא, זיי ווייסן זיי קענען באצאלן א ביטערע פרייז, סאו, ברוך השם, יא מ'האמער פארלוירן, האמער פארלוירן די חזירים פון שטאט, ניינציג פראצענט קיפ די הענד צו דעמסעלף, זיי קאלן מיך אליין אן, זיי דאנקען מיר, איך מיין זיי ווילן לעבן אזוי, זיי ווילן אויך נישט לעבן אזוי. איך גיי דא אין ירושלים, עס קאסט מיך א לאך, כ'האב געמיינט צו פיהרען יעצט, ס'איז דא א נייע וועד וואס האט געעפענט נאר צו מאכן געלט, מענטשן וואס ווילן קומען אויף אמעריקע מיט צו געבן געלט, צו העלפן, יעצט איך האב נישט, די ארגענעזעישן הייסט מהר המלט על נפשך, און כ'מיין אזוי הייסט די פלאקאט, און די ארגענעזעישן הייסט פתח הצלה, אונטערגעשריבן, שמחה ישראל בלום, הערשל מילער פון ערד, ר' אשר מרדכי רובין פון קרית יואל, און די עסקנים איז חיים יוסף גאטליב. און משה אריה רובינשטיין און נטע ווייס. שוין, מען גייט געבן מען זאל זיך קענען באזעצן אויף ענגלאנד מיט איבעראל אונטערגעשריבן די זעלבע לך לך רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן מיין חרם די זעלבע בהמות ר' דוד הארפענעס ר' חיים מנשה פרידמאן הערשל מייזעלס יואל מארגענשטערן חיים מערץ און חיים איז ביי מיר נישט אונטערגעשריבן גראדע און דו דיינער טענענבוים ער איז אויך ביי מיר נישט אונטערגעשריבן עניוועי כ'וויל מסביר זיין פאר סאקמער קאקמער איין זאך מען נוצט אויס די גזירה פון די מיליטער מען זאל ארויסשלעפן מענטשן אויף חוץ לארץ, אונז האבן מיר ארויסגעשלעפט די ספרדישע קינדער עטס געדענקטס אויף מאנרא, נישט געבליבן איינער קיין ערליכער פון זיי, קודם פארשטייסטו נישט צו זייער מענטאליטי, און נאכדעם דארפסטו געדענקען דו האסט נישט קיין געלט, דו ביסט אליין א גנב אן ארעמאן, וואס דו גנב'סט אביסל פון די רעגירונג האסטו אפאר טאלער, דו קענסט קאמפיט מיט מדינת ישראל? דו קענסט מיט זיי נישט קאמפיטן, קוק און קום אהער, פאר דא ארום, צו ס'איז ביתר עלית, צו בית שמש, ווי דו גייסט, דו ווייסט וואס זיי האבן צוגעשטעלט דא פארן עולם? און דו ווייסט וואסערע שילן זיי שטעלן דא צו? די שענסטע שילן וואס זיי שטעלן צו. יעצט, דער בעלזער איז דאך געווען סתם א וועלטס גנב, ער האט געהאט אן אפיס אין בארא פארק, און פון דארט איז ארויסגעגאנגען אלע גניבות, מען האט אפגע'גנב'עט צענליגע מיליאנער דאלער, מיט דעם האט מען געבויעט די בעלזע שול, שפעטער די גאווערמענט האט עס געכאפט, און ווער ס'האט גראד געזאגט, איך טו תשובה, האט מען אים מוחל געווען, און וועם נישט, דעם האט מען גוט איינגעזעצט אזוי ווי עס דארף צו זיין. דער בעלזער האט דען איין ערליכע פעני ס'איז אלץ געגנב'עט געלט. יעצט די מדינה געבט היינט מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס פאר כולל און פאר אלעם. ווי לאנג ס'וועט דויערן ווייס איך נישט, קודם כאפט מען אריין בנינים, יעדעס חסידות באקומט א בילדינג, א קאראוואן הייסט עס, דו קענסט נישט קאמפיטן, מדינת ישראל געבט אריין פאר אידישע מוסדות הונדערטער מיליאנען דאלער יעדעס יאר, האו יו גאנא קאמפיט וויט דעט? מיט וועלכע געלט? וואס דו גנב'סט פון וועלפעיר? פון פוד סטעמפס? און נאכדעם ווי וועסטו זיי פלאצירן? ס'איז אן אנדערע מענטאליטי. זיי גייען נישט וואוינען אין די לעכעריגע הייזער דרײַ שטאק אונטער דער ערד אין ווילימסבורג. זיי ווילן האבן לכתחילה אזא הויז אזוי ווי דא פאר א א האלבן מיליאן דאלער אדער א דריי פערטל מיליאן דאלער. האסטו עס צו געבן? און ווער גייט קומען? די סקאם אוו די ערט גייט קומען. די דרעק איז די וואס זיי קענען זיך דא נישט פלאצירן, וואס מ'האט זיי פון איבעראל ארויסגעווארפן, וואס זיי האבן נישט. זיך געטראפן נאך קיין פלאץ אין ערגעץ? אן ערליכער אינגערמאן וועט נישט קומען ס'וועלן קומען דא ארימעלייט און שנארערס ס'וועט זיין גוט ס'איז אויך א וועג מ'זאל גנב'נען גרויס געלט און נאכדעם וועט מען ארויסברענגען דרײַ משפחות. מ'האט ארויסגעברענגט די ספרדישע קינדער ביז זיי זענען געגאנגען באנקראט. מ'האט זיי אין מאנרא אלע מאנס געווען, די תימן'ער, מ'האט מיט זיי געטון וואס מ'וויל. ס'איז נאך היינט דא וואס זיי זיצן אין דזשעיל און ס'איז דא וועם מ'לויפט נאך נאך. און נאכדעם די וואס די קומען זענען די לאועסט, די די גרעסטע קריים חברה, דו גייסט פון זיי האבן אזעלכע צרות, ווי האט די בעלזער רב געזאגט דער אלטער, די ישוב הישן וויל איך קיינעם נישט, דו גייסט דאך פון זיי נאכדעם ליידן, זיי וועלן דאך דיר איבערקערן דאס בית מדרש, ענגלאנד געבט קינדער געלט, זאלן זיי זיך אליינס ברעכן דעם קאפ בארגן א טיקעט און פארן אויף ענגלאנד און זיך מאכן די וויזעס, ווי קומסטו דא אריין, נאר וואס מען גייט ווידער שנארן געלט, און יעצט טאמער איז דא וואס זיי ווילן קומען, קען איך זיי געבן עצות, איך האב אסאך שטעט ווי מען קען באזעצן ס'קאסט גארנישט, פיאסטערס. מענטשן וואס האבן זיך באזעצט זענען זייער צופרידן, זיי זאגן זיי האבן הנאה. יעצט איך האב אמאל געהערט פון ר' מאיר וועבערמאן האט ער געזאגט אפילו דער אייבישטער וואס האט אונז געשיקט אין גלות האט אונז צוגעזאגט אז אונז וועמער קיינמאל נישט זיין קיין דריטע קלאס בירגער, מען זעט נישט אידן, איז עה שלאפן אין די גאס, צו עסן פון גארבידזש קענס. ווייל דאס האבן יא כלל ישראל געפועלט ביים אייבערשטן, אונז נעמען מיר אויף אונז אויף דעם עול הגלות באט עט ליעסט נארמאלע בירגער, און דאס זענען אידן אלץ געווען, היינט אין אמעריקע אויך אזוי, נארמאלע בירגער, אין יוראפ זעמער געווען נארמאלע בירגער, ס'איז דא דער עול הגלות אבער מ'איז נארמאלע בירגער. איז למעשה איז וויל איך ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך. היינט זעמער אזעלכע מינע שקלאפן פאר די משוגעים אז זעמער שוין נישט קיין אפילו קיין נארמאלע בירגער אויך נישט. כ'וועל ענק זאגן וואס איך מיין. חיים יוסף גאטליב איז אויך אונטערגעשריבן אויפן צעטל אז מען ברענגט ארויס דא אהער אידן און זאלן קומען דא וואוינען. יעצט כ'וויל פארשטיין, חיים יוסף גאטליב האט א זון וואס האט געלערנט אין ראדושיצער ישיבה? גליקמאן דאכט זיך מיר הייסט ער. בקיצור, און ער האט מאלעסטעט זיינע תלמידים. און חיים יוסף גאטליב האט א זון וואס האט זיך אין אומאן אויסגעטון נאקעט אינמיטן די גאס, ס'איז געווען דארטן א שטיקל וואסער, און ער איז געגאנגען זיך דארט טובל'ען, נעבעך טויט משוגע. דער דאקטער האט געוויינט, ער איז געווען אן אראבישער דאקטער, דאקטער האט אים געפרעגט אלעס, און ער האט געזען ער איז געווען מאלעסטעט, האט ער געפרעגט, דאס איז וואס עטס טוטס מיט ענקערע אידישע קינדער? און דער דאקטער האט געוויינט. מיר האט דערציילט אן אנדערער דאקטער האט ער געווען נאך א דאקטער א איד און געזאגט אז דער דאקטער האט געוויינט. חיים יאסל האט דאך געוואלט באהאלטן זיין שאנדע. אדער ער האט באקומען אפאר טאלער. און וואס האט דער שייגעץ געטון? ער האט אים געשיקט אין עפעס א דארף אין ארץ ישראל. שפעטער איז ער אוועק פון דעם דארף. זיך אויסגעפיפן אויפן טאטן. ער איז געגאנגען נאך געלט. איך האב געטראפן אין מירון גיין נאך געלט. און ער איז געווארן א דראג עדיקט און מ'האט אים איינגעזעצט, כ'האב אפאר טעג צוריק געהאט אויפן האטליין, א וואך צוויי צוריק, אז מ'האט אים איינגעזעצט אין ארץ ישראל, אין מאה שערים האט ער מאלעסטעד בחורים, געארבעט אין א גראסערי און האט מאלעסטעד בחורים. סאו איך פארשטיי נישט, איך בין נישט קלאר, אויב אונז דארף מיר קומען אויף אמעריקע, מ'דארף יעדן באזעצן דא אינעם הייליגן אמעריקע, ני, איך בין נישט קלאר. פארוואס האט חיים יאסל גאטליב געשיקט זיין זון זיך באזעצן אין איזרעיל? דאס וואס איך קען נישט פארשטיין. דער אייבישטער האט אונז אריינגעגעבן צו אזאלעכע משוגעים אז זענען נישט צווייטע קלאס בירגער זענען הונדערטסטע קלאס בירגער. ס'איז ממש נישט צום גלייבן. דא זאגט ער יעדער זאל קומען אויף אמעריקע. שוין, יעצט וויל מען שוין אלע קומען אויף אמעריקע. ני ני אבער איך פארשטיי נישט און פארוואס איז דיין זון אין ארץ ישראל? פארוואס? און נאך א זאך, מ'האט דעם משוגענעם אריינגעלאזט אויף אמעריקע, דעם גאטליב. נישט אויף אמעריקע נאר אויף קענעדע איז ער געגאנגען, מיילעך האט אים געגעבן געלט, מיילעך איז דער היינטיגער טאהשער רבי, האט אים געגעבן געלט, מען האט אים אויסגעהאלטן, מען האט געטוהן אלעס וואס מען האט געקענט פאר אן ארץ ישראל'דיגן ארעמען הונט. וואס האט ער באצאלט פאר מיילעכ'ן? ער האט געמאכט א פראטעסט, אונז וויל מיר דיך ארויס פון דא, דו גנב'סט געלט פון די גאווערמענט. ס'קען זיין ס'איז אמת, אבער. דו האסט עס נישט קיין רעכט צו טוהן, ווייל ווען דו האסט נישט געהאט א פרוטה האט דיך מיילעך געבעקט. דאס זענען די ארץ ישראל'דיגע בהמות, יעצט קריגט ער געלט ער זאל אונטערשרייבן אז ס'איז דא א נייע ארגענעזעישן וואס מ'גייט ארויסראטעווען די אידן, ס'איז אויך געמאכט אז די מדינה זאל זיך דערשרעקן, די מדינה האט שוין נישט קיין מורא, זיי ברויכן שוין נישט די פאר אידן. דאס הייסט, חיים יאסל גאטליב דער משוגענער, ער וועט אונז זאגן ווען צו פארן פון ארץ ישראל, ווען צו פארן אויף ארץ ישראל, ער וועט זיין אונזער מורה דרך. סא דאס וואס ר' מאיר וועבערמאן האט געזאגט אז דער אייבישטער האט אונז צוגעזאגט אז מען וועט אונז נישט לייגן אין א דריטן קלאס, דאס איז אמת, מען האט עס נאכגעברענגט פון מדרשים, אבער אז מען לייג מיר זיך אליינס אין די דריטע קלאס און אין די פיפטע קלאס, זעמיר זיך אליינס שולדיג, אונז זעמיר אייגענע משוגעים, און דאס זאלט עטס קלאר פארשטיין. חיים יאסל, ס'איז נישט דא ערגעץ א ארגענעזעישאן וואס זאל צאלן דיר אפאר טאלער, זיי זאלן דיך האלטן אביסל ביזי? דו פארדרעקטער הונט וואס דו ביסט, האסט געלאזט דיין זון ער זאל. גיין קראנקערהייט נישט געגעבן העלפ און ער נעבעך נעבעך נעבעך ביטער פארפארן האט געהארגעט אפאר קינדער אין מאה שערים און יעצט איז ער אין דזשעיל ס'דא יעצט פלעקאטן א בילד פון וויזשניצער רבי'ן פון ר' מוישעלע נישט יו ס משה ער האט דאך אלץ געזאגט ער איז אן אפיקורס מיט א שייגעץ יעצט נוצט מען אים פארוואס ווייל ווען מ'האט גערעדט פון נחל חרדי האט ער געזאגט אז דאס ברענגט אונטער אידישקייט פון אלע וועגן מ'דארף עס מחרים זיין מ'דארף ארויסגיין מיט קולי קולות האט מען א שיינעם פון אים דארף דעם גנב שניידט מען פון די תלי' האסט דאך אמאל געזאגט ער איז אן אפיקורס ניין? איז למעשה יעצט וועקט מען זיך אויף אז ס'איז א צרה ס'איז א פראבלעם פאר כלל ישראל העי ליסען עטס זענטס געזעסן רואיג די גאנצע צייט פרוש מיט די אלע חברה האבן באקומען גרויס געלט אונטערן טיש און אזוי האבן זיי זיך געבויעט זייער פארמעגן יעצט וועקט מען זיך אויף יעצט איז טו לעיט איך גיי דא ארום. איך רעד דא מיט סאלדזשערס, חסידישע אינגעלייט, וואס גייען מיט אראפגעלאזטע פאות אין די בעק פון די אויערן, פרעג זיי וויאזוי ביסטו דא אריינגעפאלן? זאגן זיי מ'האט אונז ארויסגעווארפן פון די ישיבות. איינער גייט זיך נישט איינשטעלן דאס לעבן צו כאפן א נקבה. טאקע איז זייער פיין מען וויל א נקבה אבער מען קען דאס באקומען אין דיזינגאף גאס אויך. פארוואס גייט מען אין מיליטער? פארוואס? מ'איז געווען אין די גאס. און אמאל פלעגט מען נאכלויפן די חיילים די סאלדזשערס.

אז זיי קומען אריין שלאגן זיי צוריק, זיי האבן נישט קיין מורא, זיי האבן געזאגט פאר זייער מפקד, איינער וועט מיך שלאגן וועל איך אים צוריק שלאגן, כ'וועל אים נישט שיסן ווייל דאס טאר איך נישט, אבער דעי'ר גיווינג בעק רייט און לעפט, דאס איז נישט דער וועג. יעצט דא עפנט זיך א אקאדעמי פאר אויסצולערנען א פאך, ס'איז מורא'דיג מצליח, עס גייען חסידישע אינגעלייט, אידישע אינגעלייט, בחורים, עס גייען מיידלעך, ניין ס'איז נישט אינאיינעם, אה, מען מיינט שוין ויבאו האנשים על הנשים זיי ליגן אויף די פרויען, ניין ניין ניין זיי גייען, זיי גייען געהעריג מיט גדר הצניעות מיט אלעם. און דאס דארף מען טון ביי אונז אויך. עניוועי, קומט איינער צו צו מיר דא אין ירושלים און זאגט מיר, ביים קרעטשניפער רבי'ן קען איך קומען דאווענען און טאנצן די הקפות? האב איך אים מסביר געווען, דער קרעטשניפער רבי איז דאך דער שייגעץ וואס ער האט געבעקט ברוך מותך, מען האט אים צוגעזאגט גרויסע גליקן און נאך אזאלעכע זאכן, אזא מענטש, איך דארף אינגאנצן נישט גיין דאווענען ווי צו גיין אין אזא שול דאווענען. ווייסט ווער ס'איז איך? איך בין דער סקאם אף די ערד, די גארבידזש, די וואס האבן געבעקט די חזירים, דאס זענען די חברה. ניין ניין ניין איך זוך נישט קיין שול, איך וויל מסביר זיין נאכאמאל פארן עולם, איך זוך נישט קיין שול. אז כ'וועל טרעפן א גוטע שול וואס וועט מיר געפעלן איז גוט, נו נישט איז מיר גוט אן א שול, כ'האב געדאווענט אויף רחוב יפו ראש השנה צוויי טעג, שבת און יום כיפור, אויף די גאס האב איך געדאווענט, נישט אין א שול, אויף די גאס, ווילסט מיך נישט אין א שול, דו ברויכסט מיך נישט איך ברויך דיך נישט, אבער למעשה די קינדער זענען סעיף. יא, דאס איז דער עיקר. די קינדער זענען סעיף אין יעדע שול. איך זעה דא אז די פרענקען קענען אלע הלכות לולב און אתרוג, זיי ווייסן ווי אזוי צו קוקן, ס'איז אנבעליוועבל וואס א רב קען נישט ביי אונז קען דער פרענק דא ווייל ער פארקויפט עס. יעצט איך גיי דא דורך תולדות אהרן, יעצט קומט צו מיר צו איינער פון זייערע מענטשן, איך ווייס נישט פונקטליך ווער ער איז, און ער זאגט, אונז בעט מען אז זאלסט נישט קומען דא אויף יום טוב, זיי מיינען דאך אז יעדער וואס ער קומט דא קומט אויף תולדות אהרן, אן תולדות אהרן איז נישט דא חלילה קיין באשעפער, איך בין זייער נישט ברוגז, איך האלט נישט פון אריינקומען זיך שטופן, די אלע משוגענע זאכן וואס ער.

סא היינט האבן זיי גענוג געלט, זיי האבן געבויעט, נחמן בראך'ס ברודער האט זיי געגעבן, און אנדערע האבן געגעבן, סא בקיצור זיי זענען אויכעט פון אונגארן געקומען, זענען די זעלבע שקצים, ער האט געלערנט ביים רעבן גוט אינדערהיים, דער תולדות אהרן רעבע, א גוטע תלמיד פונעם סאטמאר רב אינדערהיים פון די אזיאטישע פערד, א גוטע תלמיד, אז מען זאגט עפעס אויף זיי, אוי, יעצט קום שוין נישט דאווענען. ווייסטו וואס? איך קום טאקע נישט. איך האב שוין לאנג געזאגט תולדות אהרן איז געווארן א געהעריגע ציוניסט. ער האט געלאזט צוואה, שטעל דיר פאר, פאר זיינע קינדער. איך האב געהאט געלט, האב איך נישט גענומען פון קופת חולים און פון טיפת חלב מיט די אלע זאכן. אז עטס קענטס נישט מעמיד זיין בנסיון מעגט עטס נעמען. אינטערעסאנטער תלמיד, הא? און ער האט שוין געהייסן די בעסטע פון די בעסטע תלמידים. דער רבי האט אים אויסגעהאלטן, דער רבי האט אים געשיקט געלט, אלע צדקות וויכטיג האט ער געזאגט מען זאל אינזין האבן זיינע מוסדות. און נאכדעם האט ער בועט געווען. אזא פנים טראגט אלעס. ער האט נישט געקענט מאכן דעם עלטערן זון אלס רעבע, געווען א וויזשניצער, איי דו שייגעץ דו, ווער האט אים געשיקט אויף וויזשניץ ס'זאל פארכאפט ווערן אין וויזשניציזם, דו האסט דאך אים געשיקט דארט, האט ער געזאגט מען זאל מאכן בחירות מיט וואלן, מחקתי מקקתי, ער האט זיך אויסגעקאקט, זאגט מיר איינער איך זאל נישט קומען דאווענען איך רעד אזוי אויף אים, זאג איך אים איך קום נישט, גיי מיך נישט שטופן, עניוועי דא איז נאכאמאל דער צעטל פון אלול תש פ א ס'איז א בקשה דחיפה, אפילו ווער ס'האט א סמארטפאון מיט א פילטער ער דארף עס פאר פרנסה, זאל מאכן זיכער ער זאל נישט רעדן דערמיט, ער זאל עס נאר האלטן אין טאש. ווער איז אונטערגעשריבן? דער פישווארסקער. דער פישווארסקער האט דריי קינדער וואס מען האט מאלעסטעט און הי דידענט טעיק קער. און ער איז א רעבע. און אלע דריי האבן צרות. איינער האט גע'גט, חתונה געהאט, נאכאמאל גע'גט, געמאכט קינדער מיט אפאר ווייבער. אן אנדערער האט אנדערע פראבלעמס און דער דריטער האט דריטע פראבלעמס. ער גייט אונז געבן עצות פון די טעכנעלאגיע. ער איז געווען א חבר מיטן בעלזער רב, דער פישווארסקער. שפעטער האט ער געוואלט ווערן בעלזער דיין און. דער בעלזער האט אים נישט גענומען, מ'האט נישט געדארפט קיין רעבן פאר א דיין, איז ער געווארן א שונא, איז געגאנגען אויף סאקמער קאקמער, וואס סאטמער געט אים ווייס איך נישט. זאגן, כ'האב געוואלט זאגן אז כ'האב געזען אין איינע פון די מאגאזינען דא, כ'ווייס נישט וועלכע, ס'איז האלט צוגעמאכט מיט א פלעסטיק, עניוועי, האב איך געזען א מורא'דיגן פיקטשער, כ'זאג ענק באמת, ממש ס'געמאכט אויס א מעשה בראשית, א בהמה, א קי, האט געהאט א לולב און אן אתרוג אין די הענט, און א טלית אנגעטון, עטס גלייבטס נישט? באקוקטס עס עטס וועט זעהן ס'איז א פיקטשער פון סרול האגער דער משה'לעס זון א קראנקער משוגענער אבער שוין זאג איך פאר די תולדות אהרן אינגעלייט וואס זאגן איך זאל נישט קומען דא דאווענען זאג איך זיי לאמיר זעהן וואס דא איז געשעהן איך האב נישט ווי צו דאווענען אבער די קינדער זענען ברוך השם סעיף קארעקט קארעקט זאג איך איך וועל נישט קענען אריין טרעטן אין תולדות אהרן אבער תולדות אהרן האט נישט איין שטיקל כשר פלייש צו עסן סאו ווער איז בעדער אףף און ווער איז ווארס אףף? איך האב מיך נישט פארפליישיגט דא די גאנצע צייט, און אסאך מענטשן האבן אויפגעהערט צו עסן דא די פלייש, זיי זעהן ס'איז אלץ באלאוני, סאו איך וויל פרעגן א שאלה, ווער איז בעדער אףף, איך צו עטס? איך האב מיט ענק נישט געפירט א מלחמה קעגן סאקמער קאקמער, סאקמער קאקמער דאזענט מין עניטינג טו מי, איך האב געפירט א מלחמה מיט ענק, קעגן די טשיילד מאלעסטעישן, און דאס האב איך ברוך השם געווינען און איך האלט ווייטער ביים שלאגן זיך. יעצט כ'האב געוואלט וויסן דער תולדות אהרן רב האט געמאכט א ספר דברי אמונה ס'איז פיל מיט אמונה מיט השגחה פרטית מיט אלעם וואס פאר א שווארץ יאר האט ער געטראכט ווען דער גראבער עזריאל גליק האט אים געזאגט ער זאל נישט זאגן א ווארט פארן רעבן וועגן די טרייפענע פלייש מיט גע'גנב'עטע ספרים וואס האט ער געטראכט עזריאל האט אים געסטראשעט ער וועט אים נישט אריינלאזן מער צום רעבן וואס די רעבע איז גאט קוק די רעבע איז שוין לאנג געשטארבן און קיין כשר פלייש

עסט פון די עדה החרדית, פאר יענעם האט ער געהאט מוסר צו זאגן, זאג נישט קיין מוסר פאר יענעם, מחקתי מחקתי, שרייב אויפן גאנצן ספר מחקתי מחקתי, אויפן גאנצן דברי אמונה שרייב עס. משוגע מטורף, האט מורא געהאט פאר עזריאל גליק. זאגן איין ווארט פארן רעבן וועט די ישיבה אייערע נישט קריגן מער געלט, האסט געדארפט זאגן איך ברויך נישט קיין געלט, און נאך א זאך, מען האט אמאל געפרעגט הרב אלישיב צו א מענטש זאגט ער האט נישט קיין כשר געלט ער גנב'עט פון די רעגירונג מיט אלעם, צו ער זאל געבן געלט פאר די קופת העיר. האט ער געזאגט ניין, מדינת ישראל'ס געלט איז שוין אסאך כשר'ער ווי דיין געלט. דאס זעלבע דא אויך, מחקתי מחקתי, מאך א מחקתי אויפן גאנצן ספר דברי אמונה, און נעם געלט פון די מדינה, און די מדינה'ס געלט איז אסאך כשר'ער ווי די אונזער געלט, אונז האמיר עניוועי גע'גנב'עט געלט, נישטא איין איד אין אמעריקע וואס האט נישט גע'גנב'עט, און איך רעד נישט פון הברחת מכס, וואס אויף דעם זאגט דער תניא אז ס'דא א היתר, איך רעד ממש גע'גנב'עט, מ'גנב'עט און מ'גזל'ט.

אין שטעטל דער בור עס איז געשען דינסטאג אינדערפרי, איך בין אנגעקומען, מ'האט געדארפט מאכן געוויסע זאכן, הלכה'דיגע זאכן, און ס'איז נישט געווען אנגעצינדן אלע לייטס, איך האב נישט געזען, איך האב געוואקט און איך בין אראפגעפאלן דעם גאנצן בור, דער בור איז בערך א קומה'לע פון צען אהאלב פיס הויעך, שוין, כ'האב שוין געהאט אמאל אזאנס אין אומאן, דעמאלטס האב איך געהאט א זעג אין די הענט אויך, איך האב מיר אריינגעשניטן אין די הענט אויך אביסל, אבער דא בין איך אראפגעפאלן, איך האב געגעבן א פאל אראפ, איי לענדעד, איך בין צוריקגעפאלן אביסל אויף די וואנט פונעם בור, און שוין, ס'איז געווען א מחיה. עניוועי, דער בור איז א בור, און בעיסיקלי איז עס היינט א בור השקה, איך האב עס געמאכט פון א בור זריעה השקה, ווייל אויף איין זייט איז די וואנט געווען צו דיק, איך האב נישט געוואלט דורכבויערן א גרויסע וואנט, ווייל דאס וואס מען קען משיק זיין דורך א וואנט איז נישט יעדער האלט אז עני סייז איז גוט, ס'דא וואס האלטן אז ס'איז צו ווייט אוועק איז עס נישט קיין השקה, ווייל ס'הייסט זחילה, נישט קיין חילוק, איך גיי נישט יעצט אריין אין די זאך, איז ביי מיר נישט קיין גרויסע פראבלעם ווייל איך מאך דעם לאך פיר אינטשעס גרויס, עניוועי, דאן הייסט עס ווי איין מקווה, אבער איך וויל נישט יעצט אריין גיין. קיצור כ'האב געכאפט א זעץ אראפ פון אויבן ביז אראפ, און שוין. למעשה וויל איך ענק פארציילן א זאך, א מופת פון הימל, א מקווה מופת, קען דאס אויך פארשרייבן אין די בוך פון מקווה מופתים, און איך בין גראד געגאנגען מיך אויסטשעקן, כ'האב געהאט סקרעטשעס איבעראל, ס'האט אביסל געבלוט, אבער די דאקטער האט מורא געהאט אז ס'זאל נישט ווערן חלילה אינפעקטעד, אופען וואונד ביי מקווה, בקיצור, מ'האט געגעבן א מעדיקעישן. און אדער דען דעט, ברוך השם איך וואק ארום אויף די אייגענע פיס, איך האב געוואקט אריין אין שפיטאל, איך האב ארויסגעוואקט, איך גיי ארום ברוך השם, איז דארף איך באמת בענטשן גומל, געדארפט בענטשן גומל וואלט איך דא געדארפט, דא ווי איך שטיי איין אין בית וגן, און אזוי ווי איך האב אויפגעגעבן די דירה ביז נאך יום טוב ווייל איך וויל זיין לעבן רחוב יפה, ווייל אין רחוב יפה האב איך געדאווענט ראש השנה יום כיפור, דארט ווי א מענטש דאווענט ראש השנה יום כיפור דארט איז אים דער קאפ א גאנץ יאר, סאו ביי מיר איז עס אין רחוב יפה. איז למעשה דארטן ווייס איך נישט צו ס'איז דא א שול, איך ווייס נישט צו מ'וועט מיך אריינלאזן, צו מ'וועט מיר געבן אן עליה, כ'על שוין זעהן וויאזוי איך וועל טוהן וועגן גומל בענטשן, אבער ס'איז ממש א מחיה, ס'איז געווען ממש א נס שלא כדרך הטבע, צען פיס אראפגעפאלן נישט וויסנדיג, די קאפ האט מיר אריינגעהאקט אין די פלאר, נישט סתם אריינגעהאקט, ביטער אריינגעהאקט, און אזוי ווי כ'בין געגאנגען מיטן הוט, האט דער הוט געכאפט א זעץ, איך האב עס נישט געפילט אפילו, כ'האב נאכדעם פארראכטן דעם הוט. דער רוקן יא איז געווען א קליינער זעץ ווייל איך בין צוריק געפאלן נאכדעם וואס איך האב געלאנדעט אויף די פיס בין איך צוריק געפאלן אבער ברוך השם וויאזוי זאגט משה רבינו ואתם הדבקים בהשם אלקיכם חיים כולכם היום יעצט לעבטס נאך אלע מיט די אלע פראבלעמען סאו דאס איז געווען א מקווה נס יעצט. און בקיצור ווען איז עס געשעהן? עס איז געשעהן דעם לעצטן טאג און ממחרת האב איך שוין נישט קיין ארבעט איך האב נאך דא אסאך ארבעט איך דארף צוריק קומען איך דארף אויסטריקענען די בורות און איך דארף אנשטעלן די לעכער אז די מי גשמים זאל אריין גיין, אבער דאס האט שוין נישט צו טון מיטן בויען די מקווה, די מקווה איז איין הונדערט פראצענט פארטיג, די טיילס זענען כשר אזוי ווי איך האב געוואלט, ס'איז אלעס געמאכט אזוי מהודר, יעצט אפאר טעג פאר איך האב געדארפט קויפן די טיילס, האב איך מיטגענומען דעם קאנטראקטער, דער וואס האט געקויפט די טיילס, זאגט ער מיר דאס קויפט מען, זאג איך אים דאס געפעלט מיר נישט. ניין דאס קויפט מען. עניוועי, איך האב באשטעלט נישט די, איך האב באשטעלט אנדערע. למעשה האט ער מיר געשיקט דעם שיפמענט פון די ערשטע, דאס וואס איך האב נישט באשטעלט. די נישט כשר'ע וואס איך האלט אז ס'איז נישט כשר איז געמאכט אנטי סליפ מען זאל זיך נישט גליטשן האט עס אזאלעכע בויכעלעך און איך האלט אז דאס איז מקבל כ'האב דערויף געלייגט זאמד דערויף ס'איז מקבל זאגט ער מיר דער רב און יענער רב באבאבאבא שוין ענדליך ער שיקט מיר די ראנג שיפמענט קאל איך אים אפ רב איד איך בין דאך געווען ביי דיר כ'האב אונטן א פיקטשער.

איך קום אריבער צו דיר דיר עס ווייזן, איך ברענג עס אים, אינגאנצן נתפעל כהנא, זאגט הרב ראזנבערג, ס'ערשטע מאל וואס איך הער חרסינה דארף אויך א הכשר, עניוועי ער האט אויך געקענסלט זיין ארדער, נאכדעם בין איך געוואויר געווארן א מקווה וואס מ'האט ארויפגעלייגט אפאר טעג פארדעם האט מען עס געמוזט אראפנעמען, איך האב איבערגעקערט די שטאט, וואס זיי האבן געטענה'ט אז די רבנים לאזן, זאג איך איך וויל גיין צו די רבנים, בין איך געגאנגען דא דא א רב, ס'איז א ספרדישער, האט ארויסגעגעבן א ספר אויף מקוואות אזוי ווי די משנה ברורה, יעדן סעיף האט ער ארויסגעגעבן די הלכה און האט ארויסגעגעבן די שיטות בקיצור, אזוי אויסגעשטעלט ווי די משנה ברורה,

ער האט געוואלט אפקאלן מיין רב זאל ווייל איך מאך די מקווה און מסביר צו זיין זאלסט חלילה נישט נוצן, זאגט מיר יענער רב אזוי הער אויס, איך קען נישט קיין מקווה, איך קען נאר רב ראזענבערג, איך זעה דאך ווי ער טוט דא א גאנצע צייט, איך גיי נישט טון א זאך וואס ער זאגט ס'איז נישט גוט, אפילו דער קאנטראקטער זאגט ס'איז גוט, בקיצור מ'האט געדארפט צוריקנעמען נעמען זיי נישט צוריק די סחורה ווייל ס'גייט אלץ מיט א טופס, און למעשה ביז איך האב געטראפן די טיילס פרעגטס נישט וואס איך האב געהאט ווייל. ער, דער מענטש וואס האט פארקויפט, האט עס געוואלט טשענדזשען פאר אנדערע טיילס וואס איז נישט אנטי סליפ, האב איך געזאגט א פרוי וועט דא אראפפאלן זי וועט זיך דערטרענקען קען מען נישט צושפארן אלע מקווה'ס אין גאנץ ארץ ישראל, מאכסט אן א תקן אן לויט די געזעצן, זאג איך איך גיי דאס נישט מאכן, פרעגט ער וואס וועסטו מאכן, זאג איך ווילסט הערן א מיאוסע זאך, איך גיי עס לאזן אן טיילס, האט ער אנגעהויבן צו שרייען, ער האט געמיינט איך מיין עס ערנסט, כ'האב אים געזאגט ליסן, דער'ס א וויל דער'ס א וועי. קודם כל די גאר ערנסטע רבנים וואס קענען הלכות און האבן נישט קיין מורא פאר קיינעם, בתוכם, הרב לאנדא מיט אנדערע, זאגן זיי מיר דא אין פתח תקווה איז דא א פלאץ וואס ער פארקויפט פאר מקוואות, ער ברענגט אריין ספעשל טיילס פאר מקוואות, פאר גרויסע גוישע סווימינג פולס אויך, און ס'האט אזא שיינעם אונטן האט עס אזא שיינעם האלטער ס'זאל זיך נישט גליטשן. און ווייל די אמעריקאנער טיילס אונז נוצט מען אן א האלטער פון אונטן, האבן טאקע אויך דעם פראבלעם, זיי גליטשן אייביג און זענען נאך קליין פאלן זיי אראפ. די זענען גרויס, די זענען אַכט אינטשעס ביי פֿיר אינטשעס, באלעבאטישע סייז, ביוטיפול, א מחיה, כ'האב אזא הנאה, כ'זאג ענק, כ'האב אויפגעלעבט גאנץ ארץ ישראל, יעצט קאלט מיך שוין יעדער, ווי קויפט מען עס, ווי קויפט מען עס, זאג איך אין פתח תקוה, ס'איז דא א פלאץ, געסט דיר די טעלעפאן, איך האב גענומען פון.

ואת תורותיו. אז אין איין וועג זאלסטו זיי שוין מודיע זיין את חוקי אלוקים ואת תורותיו. און דאס איז וואס איך טו דא. מיר גייען זיי איינרעדן אז דאס איז כשר יענץ. איך זאג זיי איין זאך, יעצט קענטס מיך מיט, נחום ראזענבערג. יעצט דער קאנטראקטער האט אסאך געליטן פון מיר. למעשה האב איך אים געזאגט איך נעם איבער די סחורה ווייל איך קען עס לייגן אינדרויסן. אינדרויסן פעלט אויס אנטי סליפ. איך האב נישט קיין פראבלעם. ער האט אסאך געליטן פון מיר, כ'האב אים אזוי משוגע געמאכט און אזוי, און ער זאגט ער מאכט שוין אזויפיל מקווה'ס און אהער און אהין, זאגט ער אבער יעצט ער וועט נישט מאכן א מקווה אן ראזענבערג, ראזענבערג באמת ווייסט וואס ער טוט, למשל אלע רבנים מאכן העכער נקב השקה מאכן זיי די גובה המים, דאס איז עס, איך לייג צו זיבן און א האלב סענטימעטער, איך לייג צו בערך דריי אינטשעס, פרעגן מיך אלע רבנים וואס פעלט דאס אויס? זאג איך אים, האסטו שוין אמאל באקוקט א מקווה ווען מען הייבט עס אן צו ניצן? זאגן זיי, ניין. זאג איך, וועסט באקוקן וועסטו זען ס'איז אדער אביסל נידערקער פונעם נקב השקה פון אויבן פונעם לאך, אדער איז עס פונקטליך. נאך זיבן טובלות פאלט עס אראפ. האסטו שוין נישט קיין השקה. מוזטו דאך עס לייגן העכער. און די מקווה'ערין איז ביזי מיט אירע קינדער און מיט אירע זאכן, קען זי עס נישט לייגן פונקטליך. לייג איך צו צוויי אינטשעס, די קאלער טייל איז צוויי אינטשעס העכער. פרעגן זיי וואס פעלט אבער אויס די נאך אנדערטהאלבן אינטשעס, זאג איך כ'על דיר מסביר זיין פארוואס. וועסט אמאל האבן אריינגעלייגט אייזן, אין די מקווה לייגט מען אריין סטיעם, מען לייגט אריין פייפס וואס זאל סאקן ארויס די וואסער, די אלע זאכן וואס מען לייגט אריין, זאג איך אים, דאס איז אלעס מתכות. מתכות איז א שאלה צו ס'איז מקבל טומאה צו נישט. יעצט פרעג איך די רבנים וויפיל וואסער דיספלעיסט די אייזן? אנדערע ווערטער, דארפסט נעמען דעם אייזן, אויב דו האסט כח עס אויפצוהייבן, דארפסט עס ארויסנעמען ווען ס'איז אנגעפילט די וואסער ביז צום נקב השקה, עס ארויסנעמען, וועסטו זען אז ס'פאלט אראפ א האלב אינטש, א דרייפערטל אינטש, קומט אויס ווער מאכט באמת אז ס'זאל זיין א השקה? די אייזן, די אייזערנע פייפ וואס ס'נעמט ארויס די וואסער, סאקשען, און די. סטים, און אויכעט די הענטל וואס מען האלט אן ווען מען גייט אראפ מען זאל נישט אראפפאלן, זאגן די רבנים וואו דו ביסט מורא'דיג גערעכט, פרעגן זיי נאר וויפיל דיספלעיסט עס, זאג איך בין געגאנגען אמאל צו אן ענדזשעניר האט מיר אויסגערעכנט אז איין אינטש איז גענוג, ווייל ס'ווענדט זיך ווי גרויס די מקווה איז, אבער אונזערע מקווה'ס איז איין אינטש גענוג, לייג איך צו נאך א האלבן אינטש, האבן זיך יעצט אנגעהויבן אויפצואוועקן, זיי האבן ביז יעצט האבן זיי דאס נישט געוואוסט, זיי לייגן עס פונקט.

איך בין שוין צו אלט צו דעם. סאו ס'איז זייער שיין דא, אלעס איז פיין, אבער בין שוין געווען דא ברוך השם דריי חדשים, שבעה עשר בתמוז האב איך דא געפאסט, אוי יעצט אויסגערעכנט פון שבעה עשר בתמוז צו יעצט איז שוין דא פיר חדשים, איך בין שוין באלד א תושב, איך קען שוין באלד, איך קען גיין באלד אין גיוס, איך בין א חולה חדש. ס'איז געווען ביי אונז אן אלטער איד, ער האט פארקויפט כלים, איז געווען אלט ניינציג יאר, אין שיכון וויזשניץ האט ער געוואוינט, א מאדערענער געווען אן א בארד. ער געהאט א כלים סטאר, איז געווען פאר די סיקסטי סעווען וואר, האט ער געציטערט, ער איז ארום געלאפן אין סטאר, וואס וועט זיין, פרעג איך אים, הערבי דו האסט מיט געמאכט ווארלד וואר וואן, ווארלד וואר טו, ביסט יעצט אזוי דערשראקן, זאג איך אים, דו ווייסט דאך אז מען, דו ביסט צו אלט צו גיין אין מיליטער, זאגט ער, יא אין מיליטער בין איך אפשר צו אלט צו גיין, אבער מען זוכט גענערעלער אויך, איך גיי נישט גיוס, איך וועל זאגן איך וויל ווערן א דזשענערל, עניוועי איך האב געוואלט זאגן די רבי האט זיך מוסר נפש געווען מען זאל נישט רעדן היברו, ירושלים כעיר שהיברו לה י. יחדיו יעדער רעדט דא היברו גיי דא ארום שוין וואכן חדשים איך וויל מיט איינעם רעדן א ווארט היברו קיינער רעדט נישט אדער ספאניש אדער ענגליש אדער צרפתית רעדט אפילו אפריקאניש נאר היברו רעדט קיינער נישט איך וויל רעדן מיט איינעם היברו ער ווייסט נישט וואס איך רעד דער רבי האט ברוך השם עוקר געווען די גאנצע מדינה טמאה צוביסלעך שוין יעצט גיי איך איינקויפן לכבוד שבת אין שוק מחנה יהודה ס'איז דא דא פייגן אזוי גרויס ווי אין צייט פון חומש וישאוהו במוט בשנים. טרויבן די זעלבע סייז לאמיר צוגיין צו דעם אראבער תגיד לי כמה זה חולה כמה חולה זה כסף? כן לא לא כמה עולה? עניוועי דא פארקויפט מען חמוצים די זאכן טאטש איך נישט ווייל אראבער מאכן דאס און ס'איז פול מיט זייער שמוץ מיט זייער שווייס מיט אלעם דאס טאטש איך נישט נאכדעם פארקויפט מען דא טרויבן אוי איז דאס פיינע טרויבן אפילו די מרגלים האבן אזוינס נישט געהאט שוין דא דא טרויבן שש שבעים שש שישים קאסט זעקס שקל זעכציג. דאס דא א קילא טרויב שטייט אין חומש זיי האבן גענומען א געהענגעל טרויבן שטייט נישט וויפיל זיי האבן באצאלט צו ס'איז געווען דעמאלטס לירות צו שקלים שטייט גארנישט וועגן דעם יעצט לאמיר גיין ווייטער דא איז דא חלבה א גוטע חלבה דא אין לאנד זאגט מען נישט חלבה מען זאגט האלווא ניין ביי אונז זאגט מען האלווא דא זאגט מען חלבה קיצור צו עסן איז דא גענוג ברוך השם ס'איז אן ארץ. אוכלת יושביה, ס'איז א לאנד וואס איז גוט צו עסן, גענוג פאר אלע איינוואוינער. דא א איד וואס שטייט נאך געלט, מיט צוגעמאכט ביידע אויג, א ביבער היט, אינגאנצן חסידישן לבוש, ס'איז ממש אנבעליוועבל די שמירת עיניים ווי גרויס דאס איז דא, יעצט דא דא פאמעראנצן, העהע, עטס מיינטס אין אמעריקע איז דא גוטע סחורה? וואו דא די סחורה? ס'איז געווען אמאל איינער, ער האט זייער שיין געקענט זינגען, ער האט געהייסן יאסעלע שאנענבליק, ער האט געמאכט זייער א שיינעם רעקארד, מיט יארן צוריק, די אגודה האט עס געספאנסערט, און ס'איז געווען מורא'דיג, כ'הער זאגן ער האט אזוי שיין געזינגען, ער האט באקומען אן עין הרע, נאכדעם נישט געקענט מער זינגען, ער האט געזינגען דארטן זכור השם לבני אדום, אבער ער האט געהאט דארט זייער א שיינעם. זמר, וואס דער זמר איז מיר קיינמאל נישט ארויס פון קאפ, איך האב עס מורא'דיג ליב געהאט, דער זמר איז געווען, ווי נעמט מען די הייליגע טעג, זיי זענען אוועק געגאנגען, זיי געבן א קימל ווי א בליץ, זיי לויפן אוועק ווי א בליץ, און ווער עס האט שכל כאפט אריין, און ווער עס האט נישט שכל בלייבט ביטערליך אויסגעשפילט.

מיט דעם איז מען מקושר צו תורה שבכתב און תורה שבעל פה. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן ס'איז דא חק לישראל, גייט יעצט ארויס ביליג, איך האלט אז מ'זאל זיך קויפן א חק, חק איז לישנא דמזונא, איך האב שוין גערעדט מיט נישט איין יונגערמאן א צאל, זיי האבן אנגעהויבן מעביר סדרה צו זיין, ס'האט זיי אנגעהויבן צו גיין גוט, גאר נישט מיט חק. סתם מעביר סדרה צו זיין שנים מקרא ואחד תרגום, ס'דא ספעשל חומשים וואס האט דעם שנים מקרא גרעסער און קלענער און די אחד תרגום נאך קלענער אזוי דו ווייסט ווי דו ביסט און מ'קען מעביר סדרה זיין מ'זאל פארשטיין, מ'קען מאכן ביז א פרשה, ס'איז דא אסאך וועגן נישט קיין חילוק, די עיקר איז דער ראש ישיבה האט מורא צו רעדן דערפון פשוט ווייל ער האט ליב צו רעדן לומדות, אים צאלט מען געלט ער זאל דערציילן לומדות נישט וויאזוי. ער האלט אין זיין מיינד אז דאס איז קינדערישע זאכן. עניוועי, די אלע זאכן וואס אונז מיין מיר ס'איז קינדעריש, דאס זענען גאר די זאכן וואס רירן אן די וועלט. זיי שטייען ברומו של עולם. נאכדעם איז דא נאך א טעם, למשל די יאר. די יאר איז געווען שבת. אין ארץ ישראל איז געווען פרייטאג א וואכן טאג. מען האט געקענט זיך צוגרייטן. קוים האט מען געקענט גיין אין די מקווה'ס, אפשר שפאצירן א גאנצן טאג אויך. מען קען ארום שווימען. אבער די וואס שווימען נישט אין די מקווה, די קענען גיין געהעריג ווי מען זאגט. יא, ער זאגט ס'איז געווען דא אין א מקווה, איך וויל נישט זאגן קיין נאמען ווייל מען באהאלט דאך עס פון מיר, ווייל זיי ווייסן דאך אז איך וויל אנרייצן מען זאל מען זאל ווי מען זאגט ארויסקומען, איז געווען א מקווה ווי איינער פון די חשובים פון די מתפללים האט געטאטשט א בחור און דער בחור האט זיך נישט געלאזט און ער האט אנגעהויבן צו שרייען און ער פאנטשט אים דא אין וויליאמסבורג, יא ס'גייט גוט עניוועי. איז האבן זיי געהאט צייט אויכעט מעביר סדרה צו זיין? ערליך, אונז האמיר נישט געהאט קיין צייט, ווייל דא איז געווען הושענא רבה, שמיני עצרת, און סקומט שמחת תורה, ביז שבת הייסט עס נישט ישלים פרשיותיו עם הציבור, הגם כ'האב פאריאר געזאגט, כ'האב אלע יארן געזאגט, מ'קען עס אנהייבן פריער, ס'איז נישט געפערליך, עיקר איז זאלסט עס טון, איז ממילא ס'גייט דורך דער שבת, יעצט גייט שוין נח, מיר גיי הייבן אן יעצט מעביר סדרה זיין צוויי סדרות, און ספעשעל בראשית, ס'איז זייער א לאנגע סדרה, איז ממילא. ווי מען זאגט כיון דדש דש. איז וויל איך בעטן דעם עולם נאכאמאל אז מען זאל אנהייבן שנים מקרא ואחד תרגום. הייבטס אן און זאגטס וואס מען דארף צו זאגן און דער אייבערשטער וועט ענק העלפן ווייל דאס איז תורה. אז מען לערנט תורה גיבט דער אייבערשטער פרנסה. אם אין קמח, אין תורה. אם אין תורה, אין קמח.

דאס הייסט אין דעם געוועבעכץ. סטעי אוט פון די אלע זאכן. לכאורה איז דאך זייער נישט קיין איידלער סטעיטמענט צו זאגן אויף רבקה אמנו אזא זאך. כ'מיין זי האט דאך געטרייט צו טון די בעסט צוצונעמען די ברכות מיט אלעם. איז דער אוהב ישראל ברענגט עס, אנדערע ספרים ברענגען עס, אז דער פראבלעם איז געווען פארוואס אין חכמה לנשים אלא בפלך. ווייל לאמיר זאגן עשיו וואלט ווען געהאט יתן לך אלקים מטל השמים דאס אלעס וואס יעקב האט באקומען. ער וואלט ווען אלעס געהאט. און יעקב וואלט גארנישט געהאט, שוין, וואס איז וואס איז די פראבלעם? האט ער נישט, האט ער יא. וואלט ער געווען דער ארעמאן, וואלט ער געווען דער וועלפעיר רעסיפיענט, וואס וואלט דען געווען שלעכט? טאמער אבער ער האט אויסגעכאפט די ברכות, יצחק אבינו האט שוין נישט געהאט וואס צו געבן פאר עשיו, און האט דאך אים אלעס געגעבן פאר יעקב, האט ער אים געגעבן א קללה, ס'איז א ברכה פאר עשיו, אבער ס'איז א קללה פאר כלל ישראל, והיה כאשר תריד. ופרקת עולו, דעמאלטס העט זיין פארקערט. דאס זאגן די ספרים, דאס איז געווען די גרעסטע קללה וואס יצחק אבינו האט געקענט געבן פאר כלל ישראל, אשר תריד ופרקת, אז די אידן העלן נישט לערנען תורה, דעמאלטס זאל מען אראפ נעמען דעם עול, דעמאלטס זאלן זיי נישט האבן גארנישט, איז דאס איז א גרויסע ווי מען זאגט. געהערט. מיינוס. איז למעשה די זעלבע דא אויכעט, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א תורה, ס'איז גוט, ס'איז לעכטיג, ס'איז מעכטיג, ס'איז אלע גוטע זאכן, ס'האט אבער איין גרויסן פראבלעם, וואס איז די פראבלעם? פראבלעם איז אז טאמער אם אין תורה אין קמח, ס'איז א סיריעס פראבלעם, איז די זעלבע דא אויכעט, עס קומט יעצט א ניי יאר, מ'האט געטאנצט, מ'האט געהאפקעט, יעדער לויט זיין מדריגה האט זיך אביסל צוגעשטעלט, צו אביסל קדושה, צו אביסל טהרה, צו אביסל עפעס, יעדער האט זיך אנגענומען נייע זאכן וואס מען גייט טון די יאר, אבער טאמער העסטו עס נישט טון האסטו א סיריעס פראבלעם, דעמאלטס אם אין תורה, וועט נישט זיין חלילה קיין קמח, און נאכדעם הייבט מען אן צו וויינען רבונו של עולם כ'האב דאך דיך געבעטן, כ'האב דאך דיך געבעטן א באדזשעט, ווי ביסטו געווען, פארוואס האסטו מיך נישט אויסגעהערט?

פרייטאג אזוי ווי ממש שבת, קיינער ארבעט נישט אזוי ווי ביי אונז זונטאג איז טאמער זעהט מען אז ס'מאכט זיך א פראבלעם זאג איך יעדן איינעם ישלים פרשיותיו עם הציבור איז אויכעט געזאגט געווארן דעמאלטס אז זונטאג זאגסטו ביז שני שנים מקרא אחד תרגום מאנטאג ביז שלישי און אזוי ווייטער ס'איז נישט מצוה מן המובחר אבער ס'איז עפעס ווערט און אזוי האסט א שייכות מיט די תורה הקדושה. יעצט האב איך געוואלט רעדן פון נאך א וויכטיגע זאך ס'דא יעצט. דאס רופט זיך א נייער זמן. די ראשי ישיבות ימח שמם וזכרם זאלן אלע אויסגעריסן ווערן, זיי האבן אראפגעברענגט די קינדער, אויסער דעם זיי האבן ארומגעשפילט מיט זיי און געפעצלט מיט זיי, האבן זיי נאך געטון מ'האט זיי ארויסגעווארפן, איז וויל איך זאגן יעצט הייבט זיך אן דער זמן. יעצט אז א טאטע קען נישט טרעפן דא א ישיבה פאר זיין זון, איז די ערשטע סעלושען איז מירער ישיבה.

למעשה אמאל איז עס געווען פאר עלטערע בחורים ליטווישע וואס האבן נישט חתונה געהאט ביי די זעכצן, און אז ער האט געהאלטן ביי לערנען איז ער געפארן מיט אן ערנסטקייט, אבער היינט זאגן זיי די ליטווישע אליינס איז שוין אויכעט געווארן קאליע, שוין אויך גארנישט ווערט, ס'איז גרויסע צרות. בקיצור, ארץ ישראל היינט איז די גרעסטע בתי זונות וואס איז דא אין די גאנצע וועלט, פאר היימישע זיכער, דא אז ער גייט אין פאריז זוכן א זונה קוקט מען דאך אים אן, ביסט דאך א חסידישער בחור, ארץ ישראל ס'איז אלעס מי יו יו און מי ס'איז אלעס איינס. מאריוואנע איז א גרויסער חורבן, איך בין געווען דארטן יעצט באלד פיר חדשים, מען האט מיר געאפערט הונדערטע ציגרעטלעך, פלעג מיך וועלן ארויסדרייען, ס'געווען יונגע בחורים, ס'איז דא א ישיבה, א אמעריקאנער ישיבה מיט א ראש ישיבה, וואס זיי טוען אפיציעל פושן דראגס, דער ראש ישיבה איז מסכים צו דעם, ס'איז א רעוועניו פון מיליאנס, צוגעקומען צו מיר א בחור. איז אויסגעזען צו זיין אום אינגאנצן צוועלף אדער דרייצן יאהר אפשר, און ער פרעגט מיך איר ווילט א פאפיראס? ני, איך וויל דאך נישט שטיין און ווארטען ווייל באלד העט מען זאגן איך האב געמאכט מיט אים א דיעל, סא זאג איך פאר יענעם הער אויס כ'האב נישט קיין געלט, זאגט ער ס'מאכט נישט אויס נעם עס צוויי איך געב עס דיר וועסט מיר שוין באצאלן אן אנדער צו מיר ער איר הערט וואס דא טוט זיך מען גייט מען סאליסיט כדי אז מען זאל כאפן דעם קאסטומער זאג איך יענעם איך בין נישט דא אפיציעל איך בין אין צפת איך בין נאר דא אזוי ס'מאכט נישט אויס איך העל אייך שוין טרעפן. איינמאל אז ער האט דיך אז דו האסט געקויפט ביי אים טרעפט ער דיך שוין, ביסט אים שוין שולדיג אפילו ווען דו האסט באצאלט, ער ווייסט שוין אז דו ביסט אין דעם ליעג און מען קען נישט איינשפארן ווייל ס'איז ליעגל, סאו דער'ס ריעלי נאו ריזען פאר א בחור זאל נישט גיין אויף דראגס, ער איז נישט געגאנגען ביז יעצט נישט ווייל דראגס איז שעדליך, ער האט נישט געהאט ווי צו באקומען, נאר זיך געמוזט האבן פראטעקציע ווי עס צו באקומען, האט זיך דאך שוין אנגעהויבן א מעשה אז ער ווערט עקספאוזד אז ער רייכערט דראגס האט ער נישט געוואלט, היינט דארפסטו שוין גארנישט. אין עני סטריט ווי איך בין געגאנגען ארויף אראפ מען האט מיר געאפערט די גאנצע צייט דראגס די גאנצע צייט איז וואס איך וויל זאגן איז אז דער מצב איז שרעקליך אז דו שיקסט א זון אויף ארץ ישראל האסט אים געשיקט על קרן הצבי דו ווייסט נישט צו ער וועט צוריק קומען צו נישט און במילא וויל איך בעטן דעם עולם אויב דו האסט א זון מ'נעמט אים נישט אן אין ישיבה נעם אים מיט דיר צו די ארבעט. האסט א ביזנעס? נעם אים אריין. האסט א חבר האט א ביזנעס? שיק אים צום חבר. פארגעס פון דעם פארן אויף ארץ ישראל לערנען, ווייל לערנען לערנט מען נישט, און מען לערנט זיך אויס די ארגסטע זאכן וואס איז דא. ס'איז דא אין מאה שערים איז דא אסאך סטארס, פארקויפן פאלאפל, די מינע זאכן, אין די סטארס ווען דו זיצט אינעווענדיג, קומען צו סאליסיטערס און זיי זאגן איר דארפט א פאפיראס, מען זעט אז דאס איז די דראגס, מען זעט ס'איז מיט די האנט געמאכט פון ביידע זייטן צוגעדרייט, וויל בעטן דעם עולם, זייטס נישט קיין גולם. דיין זון האט נישט קיין ישיבה, עז אנפארטשענעטלי עז איט סאונדס, זאלסטו וויסן, שיק אים נישט אויף אויסלאנד, ער זאל גיין ארבעטן ביי די צוועלף יאר, זאל זיין ביי די צוועלף יאר, דאזענט מעיק א דיפרענס, דו מוזט קענען אנקוקן דיין זון יעדע נאכט, מוזט אים קענען אנקוקן. של א טאטע האט מיר פארציילט, ער האט געזען אויף דעם קינד סימני נערות, האט ער גראד געגאנגען אריין אין זיין הויזן טאש ביינאכט, און ער האט געטראפן סימני בגרות. איך זאג ענק נאכאמאל רבותי, איך ווייס ווי פעינפול דאס איז צו שיקן א בחור ארבעטן, ספעשעלי ווען ער איז צוועלף יאר און דו האסט דיך געקלערט אז ער גייט זיין דער נודע ביהודה'ס קאמפעטיטער, ער גייט אפפרעגן אלע תשובות פון נודע ביהודה. געווען עפעס א משוגענער האט ארויסגעגעבן דא א ספר, ס'הייסט מענה לאגרות, האט אפגעפרעגט יעדע תשובה פון ר' משה פיינשטיין, דער דרוקער איז געווען דער זעלבער דרוקער, האט ער געפרעגט ר' משה רשות, אזוי ווי ער וויל דאך אייך אפפרעגן צו מעג איך פאר אים דרוקן, זאגט ר' משה אדרבה יגדיל תורה ויאדיר, געזונטערהייט קיין פראבלעם, כ'האב געקענט א איד וואס האט געהייסן ר' אפרים גרינבלאט, ער האט געמאכט שאלות ותשובות אויף שלחן ערוך אורח חיים חלק א', ברענגט ער אסאך מאל צו ר' משה און ער קריגט זיך, שרייבט ער אין די הקדמה, זאלסט נישט האלטן אז ס'איז א חוצפה אז א מענטש קריגט זיך אויף זיין רעבן, זאגט ער די גרעסטע. כבוד מיט די גרעסטע תענוג וואס א רבי האט אז זיין תלמיד קומט צו צו אזא מין געוואלטיגע ידיעת התורה אז ער קען דעם אייגענעם רעבן אפפרעגן, אמאל קען ער אים פארענטפערן, אמאל קען בלייבן ביי די קשיא, אמאל קען ער זיך קריגן, ס'איז די גרעסטער כבוד, ביי אונז איז געווען אזוי, ווער ס'האט זיך געקריגט מיט אונזער רעבן, אחת דתו להמות, אריינגעווארפן זיינע וועש אין מקווה. קומט דא א איד און מאכט א פירוש אויפן טור בית ארזים. ער האט געהייסן הרב ר' דוד קליין, און ער האט עפעס געהאט מיטן רעבן א סכסוך וועגן שיטת רבינו תם, דאס איז דאך די באקאנטע מלחמה צוויי און זיבעציק מינוט איז א פראגרעם א קאמפיוטער פראגרעם ס'האלט נישט איבעראל אויס ווייל ס'איז דא דער אופק אויך ס'איז דא א גאנצע אריכות אין דעם ס'איז נישט צו רעדן אויף איין פוס אויפן מייק בקיצור די רבי האט געהאלטן ער געווען געפראגרעמט סעווענטי טו מינוטס די דברי יואל. קומען דער בית ארזים האט מען געוואלט איבערווייזן פארן רעבן אז ער איז ראנג, בקיצור האט מען קוים אריינגעווארפן אלע וועש אין מקווה, שפעטער איז געקומען א ליטווישער רב, א גרויסער ערנסטער רב און ער גייט נישט אין סאטמארע מקווה, און ער איז געקומען מיט אפאר תלמידים און זיי האבן געוואלט איבערווייזן דעם רעבן אז די סעווענטי טו מינוטס איז נאר געפראוגרעמט אזוי, עס ווענדט זיך לויטן אופק און עס ווענדט זיך לויט אנדערע זאכן. אויב איר האלט שיטת רבינו תם דארפט איר האלטן אנדערש, ר' מאיר פאזן מאכט הבדלה איינס א זייגער אין לאנדאן זומער. עניוועי, האט די רבי אים געזאגט איך זאג אייך דעם אמת, איך פארשטיי נישט צו דעם, אזוי האט אים די רבי געזאגט, איך פארשטיי נישט צו דעם, אזוי האט מען זיך געפירט אינדערהיים, פיר איך מיך אויך אזוי. און ס'איז זייער נארמאל געענטפערט. אבער מ'האט נישט אריינגעווארפן זיינע וועש אינעם מקווה ווייל ער איז נישט געגאנגען אין סאטמארע מקווה. ביי אונז איז דאך דאס געווען דער סיסטעם, אז כ'האב געוואונען די מלחמה, כ'האב אים אריינגעווארפן די וועש אין די מקווה, נישט געהאט וואס אנצוטון. פארשטייסט? א פיינע מעשה. ס'דא אין וויזשניץ א אינגערמאן, ס'איז אלטע חטאים, פלעגט ארום גיין מיט זונות, איינמאל האט אים די זונה צוגעגאנגען מיט די הויזן, האט ער אנגעקאלט יענקי ניימאן ברענג מיר אפאר הויזן ווייל כ'קום אהיים אן א הויזן, שוין, איז בקיצור יענקי געגאנגען האט אנגעטון אויף זיינע הויזן נאך אפאר הויזן, און זיין ווייב כאפט אים ווען ער גייט ארויס פרעגט זי וואו גייסטו אזוי מיט צוויי פאר הויזן, פארשטייסט? האט ער אוועק געכאפט די הויזן, און דאס איז געווען די גאנצע זאך, ביי די זונה אז האט אוועק געכאפט די הויזן האט זי געכאפט זיין בערזל, און זי האט געכאפט מסתם געלט אויך, אבער וואס האסטו אויף. טון האסט אוועק געכאפט יענעם די הויזן האט דער רבי געווינען די מלחמה הייסט? עניוועי, איז וויל איך זאגן פארן עולם, ס'איז נישט דא אזא מין זאך ווי אוועקשיקן א קינד וואס דו קוקסט אים נישט אן, און א האלב יאר שפעטער ווערסטו געוואויר ער איז העווי העווי העווי אן דראגס, איך האב יעצט געטראפן דארט עטליכע בחורים, אמעריקאנער, זיי האבן געזאגט ס'איז ממש א מחיה, מ'קען עס באקומען, ס'איז נישט צופיל עפערט, מ'דארף עס נישט קויפן אויפן שווארצן מארקעט, און זיי זעען אויס, די אויגן גלאנצן זיי, און ס'איז. ס ה בקיצור רבותי עס איז נישט אין דער ארדענונג. יעצט ס'איז גארנישט ראנג אז מען עפענט דא אין א בית מדרש אין ווילימסבורג, מען דינגט אפ א בית מדרש, די רשעים האבן שוין געלאזט א פייף טון, און מען מאכט דא א ישיבה פאר בחורים, קענסט קומען ווען דו ווילסט, קענסט גיין ווען דו ווילסט, נאר איין זאך, דו טארסט נישט זיין אויף דראגס, ס'איז דא אין די אלע מאדערענע ישיבות היינט דו סיינסט אז ווען דער ראש ישיבה וויל קען ער דיך נעמען און זאגן אז ער וויל דיר מאכן א טעסט צו דו ביסט אויף דראגס, געבן דיר א שטעך אריין. נעמען ארויס א טראפ בלוט און זיי זאגן גראד נעגעטיוו אדער פאזעטיוו, ממילא דארף מען די זעלבע דא אויכעט מאכן, מען דארף מאכן אז מען זאל האבן א בית מדרש מיט קומען מיט גיין מיט שערן אינפארמעישן, און קען זיין דארטן וועט זיין א גוט פלאץ אז מען זאל קומען זוכן אן ארבעט, ס'וועט זיין א מחיה, און דער איז נאטינג ראנג אז ס'הייסט נישט קיין ישיבה, און דער איד וואס ער האט א טאכטער און ער מיינט אז ער נעמט א בחור פון מירער ישיבה טרעפט ער גאר דעם צדיק הדור מיטן גאון הדור, ער טרעפט אים, זיין, איך זאג נישט אז נישט, אבער ער טרעפט אויכעט איינער וואס איז שוין הוקד אן מאריוואנע, און מאריוואנע איז נאכנישט די ערגסטע ווייל פון דעם גייט מען ווייטער צו קאוקעין, און כ'האב ענק שוין געזאגט, אקסיקאנטן, די חברה נעמען דאס, מען פארקויפט עס היינט אין די ישיבות צען דאלער א פיל, עס קאסט פופציג זעכציג דאלער א פיל, די אכציג מיליגרעם, און מען פארקויפט עס פאר ביליג, ס'איז שוין קען זיין אויסגעיוזט, קען זיין מ'האט עס געטראפן ביי איינעם וואס יענער איז געווען א פעישענט וואס ער האט עס באקומען און ער איז געשטארבן צו מ'האט אים געפירט אין א נורסינג האום איז איבער געבליבן דאס פארקויפט מען פאר גרויס געלט סאו דער עולם זאל זיך זיכער נישט איינרעדן אז מיט דעם וואס מ'שיקט אוועק א זון און מ'זעהט נישט די צרות מיט די פראבלעמען אז דאס איז אין דער ארדענונג ס'איז זיכער נישט אין דער ארדענונג. די בחורים וואס זיי בלייבן דא אונטער די טאטנ'ס דזשוריסדיקשען דארפן די עלטערן זייער שטארק זיך אינטערעסירן צו זיי האבן נישט קיין שלעכטע חברים צו ס'איז נישט דא דראגס אינוואלווד ביי זיי, יו העוו טו סטארט פינינג דאון, האסט געברענגט קינדער אויף די וועלט, אונז לעבן מיר אין אזא ענווייראמענט וואס דראגס נעמט איין די יוגנט, דארף מען אין דעם טון. כ'זאג א משל, אונז לעבן מיר אין אזא ענווייראמענט, למשל אין פלארידע איז געווען אזא ריזיגע פארפלייצונג, ווער ס'מופט אויף פלארידע וואוינען ווייסט אז פלארידע איז א פלאץ ווי מען האט א ראוד וואס דארטן דארף מען עוועקיועיטן טאמער מען ברויך, און מען ווייסט אלע סימנים, מען מוז אויסהערן דעם רעדיאו, טאמער ס'קומט ביי די משיב הרוח מוריד הטל און ביי די משיב הרוח מוריד הגשם ווערט א גאנצע מלחמה דארטן, קיצער מען דארף דאס אלעס וויסן, איינער אין ניו יארק דארף דאס נישט וויסן, דא נישט דא אין ערגעץ קיין עוועקיועישן ראוד, ווייל דא נישט דא די מיני זאכן פון די שטורעמעס, די זעלבע זאלט איר וויסן מען לעבט יעצט אין א שטורעם. א וועלט פון שטורעם פון דראגס, און איך האף מ'עט שוין אנצוהייבן צו רעדן וועגן דראגס אויכעט, פונקטליך וויאזוי ס'זעהט אויס און די סייד עפעקטס, באט ס'איז נישט אזוי ווייט וויכטיג, וואטעווער די סייד עפעקטס איז, איז נישט אזוי ווייט וויכטיג, די עיקר איז דו דארפסט זעהן אז דיינע קינדער זאלן נישט זיין דערין, און איך האב ענק געזאגט היינט איז דא בראוני קעיקס וואס מען פארקויפט, א יונגל גייט אויס מיט א מיידל, א מיידל גייט אויס מיט א יונגל, יו העוו טו נאו האו טו פלעי די געים, ער געט דיר אביסל בראוני קעיק אדער אין דיין קאוק ווען דו גייסט ארויס אין טוילעט לייגט ער אריין. דיר אריין א קליינע פיל, ס'ווערט אויפגעלאזט, טרינקסט עס אויס, א האלבע שעה ארום איט אפעקטס יו, און ס'איז צרות. יעצט איך גיי זאגן א זאך וואס איך ווייס די גאנצע שטאט וועט ברוגז זיין אויף מיר, נאר איך זאג נאר איך פייף זיך אויס פון יעדן, איך וועל רעדן וואס איך וויל ווילאנג איך וועל אדורך ברענגען מיין פוינט. קומען א אַכט און צוואַנציק יעריגער יונגערמאן און ער איז געשטארבן נאכן קידוש ס'געווען ביי זיין שווער אין שטוב, איך זאל זאגן אז ער האט פונקט דעמאלטס געכאפט א הארץ אטאק? נאו, נאו וועי, איי דאונט בעליוו איט, הערטס מיך אויס. איך בין נישט פון היינט, איך ווייס וואס גייט פאר, איך זאל זאגן אז ער געווען אנגעאינפעסטעט מיט דראגס און די וויין אדער די וויסקי האט אים געטאטשט, דאס זאל איך זאגן? יעצט איך זאג עס נישט, איך טאר נישט זאגן אויף א מענטש וואס איך ווייס נישט, נאר איך זאל זאגן אז ס'איז רולד אוט אז דיס איז וואט העפענד וועל איך אויך נישט זאגן, סאו איים נאט גאנא סעי פאזיטיוו נאר נעגעטיוו, באט וואן טינג, א אַכט און צוואַנציק יעריגער אינגערמאן דאז נאט ברעיק דאון וויט א הארט אטעק, ביים עסן, ספעשעלי ווען דער איז וויסקי ענד וויין אינוואלווד. איך האב שוין באקומען צעליגע טעלעפאן קאלס פון יונגעלייט וואס האבן מיר געזאגט דו ביסט זייער גערעכט מיט דעם ענין פון דראגס און פון נישט האבן קיין וויין און אלקאהאל אינדערהיים, זיי האבן ארויסגעווארפן אלע אלקאהאלס פון דערהיים. אלץ זאגט ער ס'איז אויף דיין אחריות, טאמער גאט וועט מיך שטראפן פאר דעם ביסטו ריספאנסיבל, זאג איך אים יא, ווי יענער האט געזאגט, מען דערציילט. הערשעל אסטראפאליער, דער ס. מחיה געווען אייביג דעם רבי ר' ברוכ'ל פון מעזשביזש, געלעגן אויפן טויטן בעט האט ער אנגעהויבן צו שרייען ברענגטס מיר א ווערעמיגע פלוים א ווערעמיגע פלוים, פרעגט אים איינער הע האלטסט פארן שטארבן וואס דארפסטו א ווערעמיגע פלוים, זאגט ער לאמיר דיר זאגן איך האב אזויפיל צוזאמגעזינדיגט ווען מען וועט מיך שוין אהער נעמען פאר די ווערעמיגע פלוים וועל איך שוין וויסן אז. איך בין שוין גענוג האלט שוין נאך חיבוט הקבר און נאך דעם גיהנום די זעלבע אויך ווען מ'עט דיך אהער נעמען פארוואס דו האסט נישט געמאכט קיין קידוש אויף יין המשכר דעם זאלסטו וויסן די געים איז שוין פאריבער האלטסטו שוין אויף א וועג איך זאג נאכאמאל פארן עולם ברענגטס עס נישט אריין אין שטוב יעצט וואס האסטו אז דו ברענגסט עס נישט אריין אין שטוב און מען טרעפט דאס אין אלע שילן, אויף דעם ארבעט איך, איך זאג אייך די אמת ס'איז געווען א מורא'דיגע קאנטראל, עטס ווייסט נישט, איינער קאלט מיך אפ מ'איז אריינגעקומען צו מיר אין בית מדרש, ניין זיי האבן די ווידיאוס, זיי האבן אלעס, און חוץ פון דעם האבן זיי גענוג און נאך מוסרים, זאלסט דיך אויסלערנען, קיינער וויל נישט אז זיין זון זאל פאלן א קרבן, א וויקטעם, און ממילא מוז איך דאס אויפהערן, איך האב געדאווענט אויף רחוב יפו דעם יום כיפור, מ'האט דאך מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן, געדאווענט אויף רחוב יפו. איך האב עס שוין פארציילט אויך, זאגט מיר איינער, נו, ס'האט זיך דיר געלוינט די מלחמה, ס'האט זיך דיר געלוינט, דארפסט דאווענען אויף רחוב יפו, ווי איך הער אויס, דער אייבערשטער הערט דארט אויך אויס די תפילות, עניוועי, איז געווען א גרויסער טוער, עמודים האט ער א ארגענעזעישן, צבי גלאק, איך האב אים אויך געטראפן, אונז האמיר אינאיינעם געדאווענט נעילה, און איך זאג פאר צבי גלאק, דו ווייסט, די יאר גייט זיין א גוט יאר פאר אונז אלע, פרעגט ער פארוואס, זאגט ער, ווייל דו שלאגסט דיך וועגן דראגס. איך שלאג מיך וועגן סעקס אביוז איז אז אונז דאווענמער אינאיינעם נעילה אויף רחוב יפו ס'גייט לעכערן אלע הימלען וואטש ענד סי אוי האט ער געלאכט שפעטער האב איך געזעהן אז מהאט זיך געריקט אהער אהין האט ער געהאלטן אין איין קוקן ביי די שמונה עשרה צו נחום ראזענבערג דאווענט מיט מיט זיין מנין ער איז נישט געווען די בעל תפילה ס'איז געווען זייער א שיינער בעל תפילה א בעל תפילה איך מיין פון אנטווערפן איז ער געווען צו פון וואו האט ער געדאווענט יוי האט ער געדאווענט עניוועי איז וויל איך נאר זאגן דאס גיי איך זעהן בלי נדר אז אין קיין שום שול העט א קינד נישט קריגן מער קיין אלקעהאל אונז וואטש מען אויף דעם ס'גייט זיין ביטערליכע ארעסטס און ביטערליכע פענעלטיס פון צענליגע טויזענטער דאלער פאר אלע שמשים און עד כדי כך די גאווערמענט האט מיר געזאגט אז טאמער זעהן מיר אז מען געט פאר טשילדרען אלקאהאל, ווי קלאוז דאון די שול, אונז זעמער באלעבאס אויף אלע שילן, און זיי זענען באלעבאס, עטס נעמטס פייוו או וואן, דאס איז די טעקס דידאקשען, עטס ווייסט דאך וויאזוי ס'גייט, מען געט א טשעק פון פופציג טויזענט, מען נעמט צוריק ניין און פערציג טויזענט, און מען האט געגעבן פופציג טויזענט א דאנעישען, ליסען די גאווערמענט איז נאט סטופיד, דעי נאו וואטס גאוינג אן, ווייל דאס זעלבע וואס גייט פאר ביי אונז גייט פאר אין די קירכעס אויכעט, סאו דאס איז א פרעק. עס וואס זיי קענען גארנישט טון, באט וואנס דעי קען קאם אין ענד סעי ליסן דו האסט געסערווט דראגס פאר מיינערס, דעיס איז די מלחמה וואס סהאלט יעצט אן מוראדיג בתוקפו, סאיז דא אסאך שמשים וואס זיי ווייסן נישט, און אלעס איז אויף ווידיאו היינט, און אויסער דעם האב איך געזאגט מוסרים פעלט היינט נישט ביי כלל ישראל, ווייל עטץ רופטס עס מוסרים, איך האלט נישט אז סהייסט א מוסר, כזעה נישט פארוואס אהרן און זלמן לייב מעגן גיין אין ערכאות, און א איד וויל פראטעקטן כלל ישראל צו זיינע קינדער.

נישט מער די רבנים, און די רבנים אליין שעמען זיך שוין איין, איר האט עס אראפגעברענגט פונעם מעפ, איר האט ארויסגעוויזן ווי פאלש זיי זענען, האט זייער וויכטיג אויסגעפעלט, טא יעצט איינער שרייט נחום מוסר, זאג איך אה, נישט זיין אליין מוסר, איך זאג ענק נאכאמאל, די שילן מוזן אויפהערן מיט געבן ליקער, וויין, און נישט קוקען צו מיינערס טרינקען פון דעם צו נישט, דעטס איט. ס'איז דא אין די מאדערנע חתונה זאלן נישט אז קינדער זאלן טרינקען בראנפן איז דא א ספעשל מענטש און ער געט יעדן דאס גלעזעלע אין די האנט און אזוי גייט זיין אין שילן אויך און אז ס'וועט קאסטן נאך צען טויזענט דאלער העי עטס גנב'עטס גענוג אויף די וואס עטס האטס נישט קיין לייסענס און עטס פארקויפטס איליגעל די אלע וויינס און בראנפן סא ליסן סא קאסט יו אנאדער טען טאוזענט דאלער. כ'האב נישט קיין רחמנות אויף אים. איין קינד איז נעבעך געשטארבן פון דראגס, זעמער אלע אויף צרות. איז דא עפעס א משוגענער רב וואס ס'קאלט אריין, דו ביסט חושד אז ער איז געווען אויף דראגס, דו ביסט חושד, דו ביסט חושד. כ'האב עס ארומגעשיקט אויף אלע וואטסעפפס, און מענטשן הרג'ן שוין אפ. כ'האב דארט געזאגט דברים ברורים. איך ווייס נישט. נאר דאס וואס מען גייט יעצט באהאלטן דאס איז א עוולה שאין כמוה, אונז וויל מיר יא וויסן ווייל אונז לעבן מיר אין די זעלבע קאמיוניטי, און אונז וויל מיר וויסן אז אויב אזאלעכע וואוילע חשובע אינגעלייט און אזאלעכע וואוילע עלטערן קענען אריינפאלן אין אזאלעכע מיני מגיפות דארף מען אונז דאס וויסן, ווי העוו טו נאו אבאוט איט, איינער האט געמאכט אמאל א לאך אין א שיף, זאגט ער איך האב מיר געדינגען דא א פלאץ איך ווייס נישט וואס דו ווילסט, זאגט ער יא אבער די גאנצע שיף גייט זינקען, אונז זעמיר א. קאמיוניטי. יעצט וועגן דעם מאך איך אזא גרויסן פרעשור און איך זאג אז דאס איז געווען די ארגסטע זאך ווייל יעצט דארפסטו דיך דאך שוין ריינוואשן און איבערווייזן אז ס'איז נישט געווען און ווילאנג דו'סט עס נישט טון האלט מיר אונז אז ס'איז יא געווען. ס'האט געהאט צו טון מיט דראגס, ער האט געמאכט קידוש און ס'האט אים געכאפט און איף עניבאדי דאזענט לייק די וועי איי אפערעיט האסט א ברירה אויפצוהענגען דעם טעלעפאן, דעטס אלל, אונז דארף מיר דאס וויסן. ווייל אויב אין אזאלעכע וואוילע אינגעלייט פון אזאלעכע וואוילע שטיבער כאפט זיך אריין דראגס, דארף מען אונז וויסן אז אונז לעבן מיר אין א בעד אינווייראמענט. יעצט נאכאמאל, דער עולם איז געווארן ווילד, מ'האט אנגעהויבן אריינצוקאלן איך בין א דיספיקעבל פערסאן, דיספיקעבל פערסאן, עי, די טייטלס האב איך שוין באקומען מיט צען יאר צוריק, איך לאך שוין פון דעם, די פעקט וואס איך בין א דיספיקעבל פערסאן האב איך ארויפגעברענגט די קאמיוניטי דא און אלע קאמיוניטיס ווארלד ווייד, אז מ'טאטשט נישט קיין קינדער מיטן אייבערשטנ'ס הילף, אבער עטליעסט מ'טאטשט נישט וויפיל מ'פלעגט טאטשן, סא איך קען די אלע טייטלס, און איך זאג ענק נאכאמאל. ווען זיי זאגן גארנישט, זיי זאגן אז יענקי פון מתעסקים האט ערלעדיגט מען זאל מאכן די לוויה צוויי שעה פריער, ער האט גענומען דא קרעדיט אויף עפעס א זאך, נו וואס זענען די קרעדיט? אויב דער מענטש האט געהאט א היסטארי צו וואטעווער די סטארי מעי בי, סאו איך פארשטיי נישט וואס האט ער געדארפט צו ערלעדיגן? האט ער גארנישט ערלעדיגט? וואס טוט ער זיך אויף אז ער האט ערלעדיגט? ווי העוו טו פיגור אוט דיס קאמיוניטי האו איט אפערעיטס, און ממילא סינס דארף מען דאס אויספיגורן, וויל איך יעצט אויספיגורן פארוואס דער מענטש איז געשטארבן פלוצלינג אין א צייט ווען מען מאכט קידוש.

גערודפ'ט ברוך מרדכי'ן ווען מען האט גערודפ'ט יעדן חזיר ביי יעדן האט מען אפאר מענטשן וויי געטון און זיי האבן זיך אנגעהויבן אנצונעמען העי איטס טו בעד ווי ניד א קלין קאמיוניטי. יעצט אויב יענקי מאיר האט גארנישט ערלעדיגט האט נאר גענומען קרעדיט פאר גארנישט אזוי ווי די גאנצע קאמיוניטי נעמט קרעדיט פאר אלע זאכן וואס זיי טוען קיינמאל נישט אויב אזוי דארף מען אונז דאס אויך וויסן דארף מען וויסן ווער מתעסקים איז דארף מען נישט האבן מיט אים צו טון וועט ער יא ברענגען אין בית האבל א ספר תורה צו נישט אז ס'איז נישט דא מאכט מען אן אבער ספר תורה. אונז דארף מען נישט קיין טובות מיט לגיונות און וואס מען טוט נאכדעם פארפירן דעם ציבור. אונז האבן געהאט גענוג פון א קאמיוניטי וואס מען האט געפירט מיט רשעות און מיט ליגנט. יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע איז אויך אזוי. הילערי קלינטאן האט געבעקט די אלע חזירים מיט די מנובלים. און זיי האבן געמיינט אז דאס וועט אנהאלטן אייביג. און יעצט האט מען געמאכט א סטאפ צו דעם. יעצט פיקט מען זיי אלע אויף. ס'האט מיך אפגעקאלט איינער פון די גרויסע מענטשן ביי די גאווערמענט, האט מיר געזאגט, דו ווייסט? דו האסט אליין נישט געוואוסט, דו שלאגסט דיך די לעצטע פאר יאר וועגן סעיפטי פון טשילדערן, דו האסט אליין נישט געוואוסט וואס דא גייט פאר, און ליטל דו יו נאו אז מען וואלט דיך אומגעברענגט פינף מאל ווען ס'קומען אריין די ראנג פאליטישאנס. זאג איך אים, איך ווייס, מען האט פראבירט. ס'איז נאר נישט געגאנגען ווייל סוף כל סוף איך האב געשריגן אויף סי ען ען און אויף ווי ווי דער פרעזידענט רופט עס פעיק נוז און דער עולם האט עס דערהערט. אוודאי איז געווען די שווערסטע צייטן, די מאוסט טאפעסט טיימס דעט דער וואס. אלעס איז געווען דעמאלטס מותר. און ברוך השם מ'איז אנגעקומען ווי מ'איז אנגעקומען און מ'וועט נאך אנקומען ווייטער אויך. אבער דאס איז קלאר אונז קען מען זיך נישט לאזן פון די פעיק חברה. מה נפשך האט יענקי מאיר יא עפעס געטוהן זאל ער זאגן וואס ער האט געטוהן און פארוואס און ווער האט אים געבעטן ער זאל עס טוהן. האט ער גארנישט געטון וואס נעמט ער קרעדיט? אזוי ווי זיי נעמען קרעדיט דא, מען געבט געלט פאר ארעמע לייט, ארעמע לייט, מען האט נאך פאר אן ארעם מאן נישט געגעבן קיין געלט, מען האט געגעבן פאר די פאר אינער סערקלס די וואס זיי טוען אלע שייגעצשטיק, א ארעם מאן האט נאכנישט באקומען דא קיין ניקל. די הצלה פלעגט אייביג באהאלטן אלע רעיפס, די שומרים פלעגן באהאלטן די רעיפ. דראגס, אונז זעמער נישט זיכער אז יענקי מייערס באהאלט נישט אלע דראגס, אונז זעמער נישט זיכער אונז וועמיר אים אויך ארויסרודפן אזוי ווי מ'האמיר ארויסגערודפט די הצלה פון די שייגעץ שטיק, און אזוי ווי מ'האמיר ארויסגערודפט די שומרים, אונז וויל מיר נישט ס'זאל קומען עפעס א מענטש דא, טוט א טובה ברענגט פאר יעדן בית אבל אז מ'זאל האבן ווי צו דאווענען. מיט א ספר תורה און ער זאל לויפן צו די באהערדע און זאגן הע לעטס לעטס קלין איט אפ, נאו וועי, אונז ברויך מיר דאס נישט בכלל, אונז האמיר אים נישט געברויכט, אונז האמיר דאך דעם ראזענבערג וואס ער טוט א דזשאב שוין אסאך יאר, קומט אריין איינער וויל מאכן פרנסה שטופט ער ארויס יענעם, שטופסט ארויס נאו פראבלעם, אבער נאר מיט דזשאסטעס, אונז וויל מיר וויסן נאכאמאל, דער יונגערמאן איז געווען אויף דראגס און ער האט געמאכט קידוש, און ס'האט אים געכאפט א קאמבינעישאן פון דראגס און פון אלקאהאל אדער נישט? דאס איז וואס אונז ווילמער וויסן, ווייל אויב ס'האלט שוין דארט אז יעדער אינגערמאן איז א חפץ חשוד, דארף מען אונז ארבעטן זייער שטארק ביי די גאווערמענט אז מ'זאל אוועקנעמען די אלע וויינס און ברוינפענס פון שיל פיריעד, דעטס איט, און ווער גאנא ווארק אן איט, איך וויל אונז אלע ווילמער וויסן פונקטליך וואט. העפענד צו דעם אינגערמאן? דעטס וואט ווי וואנט טו קנאו, ענד געס וואט, ווער גאנע פיינד אוט, דזשאסט א מעטער אוו א פיו דעיס, ענד קאלטס מיך נישט אן, די אלע זאכן וויל איך נישט הערן, יא דער אינגערמאן האט א שוואגער וואס ער הייסט בעני, ער איז אן איידעם ביי זיין טאטן, ער איז געוען אינוואלווד אין שלאגן מענטשן צו געבן א גט אויכעט, כאטשיג זיין טאטע איז פון די מאוסט נאבל פיפל אין מאנטריאל, ער פירט גאנץ סאטמאר, פון די הו איז הו פון די אידישע וועלט, האט ער זיך גענומען דער משוגענער ער גייט שלאגן מענטשן צו געבן א גט, ווער ביסטו? זאג אז איך זאל דיך אנשלאגן אז דו זאלסט געבן א גט פארדאם, דיין ווייב וועט איר געפעלן? אה, נאר ווייל דא האט די פרוי געבעטן א גט? העי, לאמיר זען וואס דא גייט פאר. ס'איז די זעלבע זאך. דער איז אויף דראגס? קען זיין, אויב ער איז, איך ווייס נישט. און יענער גייט שלאגן מענטשן זיי זאלן געבן א גט. ער האט געהאט א מזל מ'האט אים פריי געלאזט ווייל ער האט איבערגעוויזן אז ער האט נאר געסטראשעט. און בכלל מ'האט דאך שוין די מעסטער מיינד חברה האט מען דאך שוין געגעבן פינף יאר און זיבן יאר אבער אים שוין געלאזט ווי מ'זאגט סליידן, באט דעט דאזענט מין דעט וואט הי דיד איז רייט, ער האט געסטראשעט א מענטש אז דו געסט נישט קיין גט וועט מען דיך שלאגן, און איך וויל וויסן נאך א זאך, בעני האסט דורכגעלערנט הלכות גיטין צו דאס הייסט נישט קיין גט מעושה? אפשר האסטו גאר מרבה ממזרים בישראל געווען, און דאס מוז זיך אויפהערן, אונז וויל מיר האבן א קלין קאמיוניטי, אונז וויל מיר האבן מיט וועם זיך משדך צו זיין, נישט מרבה צו זיין ממזרים בישראל. יעצט זיי האבן אזא טיר קאמפעני און ער נעמט אריין די אלע דראגיס זיי גייען אויף דראגס מ'טוט זיי ריהעביליטעיטן מען געט זיי א דזשאב האב איך אלץ געזאגט פאר בעני איך האב אים אלץ געזאגט דו טוסט אן עוולה מיט דעם ווייל איין טאג גייסטו ווערן פארכאפט אין דראגס פרעגט ער פון וואנעט ווייסטו זאג איך האב געהאט א טענענט געהייסן יאסי א פאפענער, און ער איז געווען א שיינע בעל פרנסה ער האט געאונט א הויז און ער איז געווען א גוטער מענעדזשער אין א ביזנעס און ער האט געארבעט ביי שיפינג. איז געקומען די גוי און האט אים אלס געגעבן געשטופט ביז ער איז דורך געפאלן, זיין טאטע האט מיר געזאגט ס'האט אים געקאסט צוויי הונדערט טויזענט דאלער צו ריהעביליטעיטן יאסי, דאס הייסט נאכדעם זאגט זיין טאטע אין די גאס פאר די צייטונג, דער איז נאו סעקשועל אביוז אין אווער קאמיונעטי, די שייגעץ די רובינשטיין קען עס אים נישט מוחל זיין, זאג איך ווייס נישט, פון וואנעט ווייסטו דער איז נאו, עניוועי כ'האב געזאגט פאר בעני'ן דו וועסט נאך אמאל ביטער דורך פאלן מיט די שקצים, איטס איך ווייס נישט צו ער ארבעט ביי זיין טאטען צו נישט, נאר טאמער יא, איט אלל עדס אפ, ס'איז דא יעצט די וואך. איז געווען א מעשה אין די בראנקס וואס א פרינציפעל, פרינציפעל איז א היי פאזישען, א פרינציפעל האט געמאכט משכב זכור מיט א סטודענט, א זיבן אכט יעריגע סטודענט, ס'איז אין אלע צייטונגען, מען האט אים אריינגעזעצט און ער איז פיניש פאר לייף, בכלל דארט איז דא מים חיים, האט מיר דערציילט איינער וואס ארבעט ביי מים חיים, ס'הייסט סין סיטי הייסט עס דארטן, אלע זונות זענען דארטן, די גרעסטע פראסטיטושען איז דארטן, אין די בראנקס, אין סין סיטי, האט מיר איינער געזאגט אז ער איז אוועק פון מים חיים וועגן דעם. די זונות פלעגן אנפאלן יעדע. נאכט און ער פלעגט דורכפאלן, איז במילא מ'דארף זייער וואטשן ווי די אינגעלייט ארבעטן אויכעט, כ'מיין זייער אסאך, און ביי וואס זיי ארבעטן, און וואסערע קלייענטעל ס'קומען דארט אריין, און שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט פאר די גוטמאכערס וויל איך זאגן קלאר, איך האב נישט געזאגט ער איז געווען אויף דראגס, איך האב געזאגט אז דאס וואס יענקי מאיר כאפט אוועק דעם קעיס און מ'גייט. פריער צו די לוויה, און ממילא קען מען נישט אינוועסטיגעיטן די אלע זאכן, די אלע זאכן איז אנעקסעפטעבל לעיטלי, אמאל איז דאס געווען פארט אוו אווער לייף סטייל, היינט איז דאס אן אנעקסעפטעבל וועי אוו ליווינג, ווי דאנט וואנט טו ליוו לייק דעט. אין דער אלטער היים אין סאקמער, קאקמערץ און אנדערע שטעט איז געקומען א רב און ער האט געבאלאבאטעוועט ביז היטלער האט זיי אלע אראפגעווישט. פארוואס? ווייל זיי האבן געטון די זעלבע פאלטס פאר כלל ישראל. ווען ס'איז געווען א רבי'שער חזיר האט מען עס באהאלטן און סתם אזוי האט מען געווארפן יעדן פאר די דאגס, אונז זעמיר נישט אינטערעסירט מער אזוי צו לעבן, וואט גאוס פאר וואן גאוס פאר אלל, אז איינער קען נישט לעבן דערמיט קען קיינער נישט, און אז איינער קען לעבן מיט דעם לא מוז יעדער קענען לעבן, און דער רבי'שער חזיר מוז אנפארטשענעטלי זיך צונייען דעם זיפער מיט צוויי פאר טרעדס. און נישט עפענען איבעראל. געווען יעצט אין ארץ ישראל, א פרוי קומט צו מיר צו, זי וויל זייער שטארק רעדן צו מיר, אינמיטן די גאס, אן אלמנה, זאגט זי, איך האב איר אפגערעדט דעם דעם שידוך פון דעם עלעגאנטער רב, זאג איך, הער אויס, איך האב אייך נישט אפגערעדט גארנישט, זי וויל וויסן אפשר ס'איז נישט אמת, אפשר, זאג איך, וואס הייסט, כ'האב דאך אייך געגעבן א נאמען וועם צו קאלן, זאגט זי, כ'האב טאקע יענעם געקאלט, זאג איך, נו וואס ווילט איר יעצט? יענער זאל זאגן ס'איז נישט אמת און איך זאל מאשר זיין ס'איז נישט אמת, וואט דו יו רילי וואנט? וואס ווילט איר יעצט? ניין איך וויל וויסן, זאג איך לאמיך אייך עפעס זאגן, איר ווילט אים זייער שטארק נעמען, ס'וועט זיין אביסל כבוד, ס'וועט זיין אביסל געלט, אויב דאס איז אייער ציל אין לעבן, נעמט אים, זאגט זי אבער ער איז דאך אבער א מנוול, זאג איך איר דארפט אייך נישט זארגן, די בעסטע זאך וואס איר וועט האבן אז ער וועט נישט קומען צו אייך יעדע נאכט אין בעט, דעטס אלל. איר זענט א נייע שטיקל פלייש פאר אים. און אזוי וועט ער אייך אויסנוצן, און איר זענט שוין מסתם נישט אין די גיסטע, איר ווילט נאר האבן א פיינענשאל סופארט, סאו וואס ארט אייך אז ער איז א מנוול? זאגט זי ניין, א פרוי גייט נישט איין אויף אזאלעכע זאכן, אז זי ווייסט אז דער מאן איז א מנוול גייט זי נישט איין וואוינען מיט אזא מענטש. זאג איך, נו וואס ווילט איר פון מיר? איך האב אים נישט געמאכט א מנוול, איך האב נאר געזאגט וואס דער חזיר האט געטון, און אזוי זאל זיי אלע אויסגיין, איצעלע פימפ טרעפט מיך, זאגט ער, דו ווייסט דעם עלעגאנטער האסטו אינגאנצן דערהארגעט. זאג איך לאמיר דיר זאגן, אינטערעסאנט וויאזוי דער אייבערשטער פירט זיין וועלט. מיט די אלע אנדערע רבנים האב איך דאך נישט געהאט לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם, כ'האב נישט געהאט פון זיי נישט גוט און נישט שלעכט. דער עלעגאנטער חזיר האט מיך גערופן צו בויען זיין מקווה. ווען איך בין אנגעקומען איז עס געווען שוין שלעכט געבויעט, מען האט עס געמוזט, מען האט נאך געקענט, אנהייבן איבערצובויען, און איך האב פרובירט ארויסצוראטעווען וויפיל מען האט געקענט. און איך בין געקומען ווען ער האט גערופן, ביז פופצן מינוט האב איך מיך צוגעשטעלט צו אים אינדערהיים, ער האט געוואוינט דעמאלטס אין א בעיסמענט געדינגען אין פען סטריט, סאו עט די ענד אוו די דעי האב איך דאך פאר דעם מענטש געטון גרויסע טובות, נו ווי איז דאס אז א שייגעץ האט נישט קיין שום רעספעקט, געדארפט זאגן פאר די התאחדות קודם כל איך שרייב נישט און נאכדעם האט ער דאך מיך געדארפט רופן און פרעגן ר' מנחם וואס גייט פאר אזוי ווי דער ווינער רב האט מיך גערופן. מיט די מינימום רעספעקט, פארוואס האט ער דאס נישט געטון? ווייל איצעלע פימפ האט אים לוחץ געווען. האב איך געזאגט איצעלען זיי אים לוחץ נאך און פארטיג. דעטס אלל. איך האב נישט מיט דיר גארנישט. איך האב אים באגראבן, ער האט זיך אליין באגראבן. סאו דער אייבערשטער האט אזוי געפירט אז איך האב אים נאר געטון גוטס און ער האט נישט געהאט קיין שום רעכט אנצוהייבן מיט מיר. און בכלל ווער איז ער? כ'האב דאס שוין געזאגט, דער טאטע געווען א וועלטס גנב. ער איז געבוירן צו זיין ברודער איז געבוירן אין די תפיסה, זיי האבן בא'גנב'עט הונדערט טויזענט דאלער פון געלט וואס מען האט געשנארט פאר אידן אויף יוראפ נאך די קריג, און פון דעם לעבן זיי. קען זיין אז נישט, קען זיין זיי האבן די הייזער שוין פארלוירן. כ'מיין ווער איז ער ער זאל אונטערשרייבן אויף יענעם? ווילסט אונטערשרייבן אויף טרייפען פלייש אז ס'איז כשר? טו וואס דו ווילסט, אבער איך בין נישט דיין כפרה הון. סאו איך בין נאכאמאל מודיע פאר די אלע יתומים מיט די אלמנות, טאמער האסט קינדער אין שטוב זאלסטו חס ושלום מיט דעם חזיר נישט חתונה האבן ווייל ער איז א פידאופייל, ער לויפט נאך נאכן תחת פון א קליין קינד, נישט פון קליין, ער איז נאכגעלאפן נאך א בחור, און ער איז א שייגעץ אפילו ער זינגט אזוי שיין איך בין רבי יצחק אייזיק פון זידיטשויב, מלאכים און שרפים ציטערען פאר מיר, די אלע באלאני האט זיך געענדיגט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, די דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן שטעלט ארויס קאלידזש עקסעס פאר אלל מידל סקולס, דאס טייטש אזוי, אויב דו גייסט אין פאבליק סקול, נאכדעם גייסטו אין היי סקול, און נאכדעם קענסטו גיין צו קאלעדזש. בין איך געגאנגען, איך האב זיי געקאלט, איך האב געוואלט וויסן וואס די לאוס זענען, זאגן זיי ליסן איף יו דאונט העוו א רעגולער היי סקול דעגרי קענסטו נערגעץ נישט אנקומען, סאו דאס איז אויך א זאך וואס מען האט אונז צוגענומען אונזער עדיוקעישן, וויבאלד מען געט אונז נישט קיין געהעריגע היי סקול דעגרי. זענען מיר דאך נישט עלידזשיבל פאר קאלעדזש אויך נישט. בקיצור, זיי מאכן אפאר טאלער און זיי לאזן אונז הענגען. דאס האט היטלער געטון, אונז גייען מיר עס נישט צולאזן. כ'האב זיי געזאגט איך וויל די וואך האבן א מיטינג מיט די מענטשן וואס מען דארף האבן די מיטינג, און איך וויל וויסן וויאזוי מען קען אפשטעלן די גניבה. מען געט נישט קיין עדיוקעישאן, מילא מען איז נישט ענטייטלט צו גיין אין היי סקול, מען איז נישט ענטייטלט צו גיין צו קאלעדזש, מען איז נישט ענטייטלט צו גיין אין ערגעץ. איטס גאנא סטאפ. איינער פון די גרויסע מנהלים האט זיך אנגערופן, מ'האט אים געזאגט מ'קען נישט עפעס טון דעם ראזענבערג, ראזענבערג, ראזענבערג. האט יענער געזאגט ניין, ער איז צו אן ערנסטער מענטש, ער טוט עס נישט פאר געלט, ער טוט עס פאר זיין ערנסטקייט, מ'קען גארנישט טון. עניוועי, ס'איז דא דא יעצט די ניו יארק סיטי גאווערמענט סלעש קאמיוניטי סקולס, כ'האב יעצט א גאנץ אריכות ווער ס'איז נישט געגאנגען די ערגענס סקול וויאזוי מ'קען זיך צוריק כאפן אויפן וואגן, מ'גייט דאס אפשטעלן, מ'האט גענומען צו זיך אונז חינוך. מיט א מעשה אז מען מוז לערנען א גאנצען טאג, זייער פיין, און פארוואס ווארפט מען ארויס דעמאלטס די קינדער? אויב מען מוז לערנען, פארוואס מוזן זיך יענע דרייען אין די גאס? שוין, פיין, ס'עט זיך אפשטעלן. צרה איז, עטץ לעבטס אויף טו סטענדערדס, און ס'איז זייער אבוויעס, מען זעהט עס ארויס. יעצט כ'האב געוואלט מסביר זיין אביסל דער עולם זאל פארשטיין, ווען איך זאג גיין אין קאלעדזש מיין איך נישט מען זאל גיין אין קאלעדזש לערנען אלע. פילאסאפיס מיט אלע זייערע משונה'דיגע נארישע זאכן וואס דאס אמאל שטערט עס צו אידישקייט און צו אמונת השם, וואס איך מיין צו זאגן אין קאלעדזש ס'דא היינט אז מען לערנט זיך נאר א פאך, ס'איז געווען א פראפעסאר ער האט געלערנט פיר יאר אין קאלעדזש נאכדעם האט ער געזאגט ער קען עס קאנדענסן אויף נײַן חדשים האט דער עולם אנגעהויבן צו קאנדענסן, איך רעד צו די זאך. כ'וויל ווערן אן אקאונטענט, לערן איך מיך דאס, איך וויל ווערן א דאקטער, לערן איך מיך דאס, אבער נישט מ'זאל זיך גיין אנהייבן צו לערנען זייערע גוי'אישע פילאסאפי. מענטשן האבן געזאגט וועסט נישט קענען געווינען די מלחמה קעגן פעדאפיילס ווייל מ'באהאלט עס, האב איך געזאגט, משה רבינו האט מען אויכעט נאר באהאלטן דריי חדשים, נאך דריי חדשים ווען א קינד וויינט און די מצרים וואלטן געהערט וואלטן זיי אים געהארגעט. איז געווען ולא יכלה עוד הצפינו, מ'האט געזען אז מ'קען אים נישט מער באהאלטן האט מען אים געמאכט א תיבת גומא, עניוועי דאס גייט דא זיין. עטס קענטס מער נישט באהאלטן די רשות. איך האב געהאט איינע פון די פריעריגע מיטינגס וואס כ'האב געהאט מיט די גאווערמענט האב איך געזאגט עטס ווילטס וויסן וויפיל די קינדער קענען? יו ריעלי וואנא נאו? זאגן זיי יא ווי וואנא נאו. זאג איך פיין קומטס לאמיר ארויסגיין פרעג יעדן יונגל וויפיל פינף און פינף איז עסטו זעהן אז ער ווייסט נישט. האבן זיי געזאגט יו סיריעס? זאג איך איים דעד סיריעס. קיצור זיי האבן גענומען איינעם וואס ער איז געגאנגען אין סקול. און זיי האבן נישט געוואוסט אז דאס איז אן אינוועסטיגעישאן, און מען האט געפרעגט די קינדער אפאר שאלות, און די חברה זיצן נאך היינט און קיזלען זיך און לאכן פון וואס איז ארויסגעקומען פון דעם גאנצן קוועסטשענעיר. יא, עטס גייטס ענק אויסלערנען? עטס האטס איבערגעצויגן די שטריק, יו אווער דיד איט און יו גאננע לוז, אונז זעמיר נישט אינטערעסירט מער, פיר משוגעים פירן די שטאט. קומען פון ארץ ישראל אפאר בהמות, ווערן קנאים, מ'רעדט איין פארן רעבן באלאוניס, און מיט דעם וועט מען פירן א שטאט. נאו וועי! ס'איז נישט קיין שטאט, ס'איז נישט דא וואס צו פירן, מ'האט עס געפירט אין דער ערד און עס גייט זיך אפשטעלן. יעצט איז דא נאך א ישיבה, זיי גייען אויך באקומען יעצט אן אינוועסטיגעישן אויפן לאנטש פראגרעם, ווייל זיי געבן ברעקפעסט און לאנטש און און סאפער, און אונז האמיר זיי געזאגט מ'געט גארנישט. נישט אפילו לאנטש געט מען נישט. כ'זע פאפא בויט שוין צו ווייל כ'האב געזאגט אז ס'איז דא א גרויסע צרה, מ'לייגט אראפ די עסן פאר די קינדער, און כ'האב אפגעקאלט די גאווערמענט, כ'האב געזאגט אז ס'איז א רשעות, איך זע זיי בויען שוין צו, איך מיין זיי בויען צו אז מ'זאל קענען אריינשפארן די עסן, כ'ווייס נישט צו דאס איז עס, אבער אויב נישט וועלן זיי עס מוזן טון. א רב קאלט מיך אפ און ער זאגט, דאס וואס איר האט געזאגט. אז מען האט געפרעגט א יונגל וואס וויל ער זיין זאגט ער ער וויל זיין א רעבע ווייל ער איז אבאוו די לאו, זאגט ער איר ווייסט נישט ווי גערעכט דאס יונגל איז און ווי גוט ער האט געזאגט, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער איך וויל דיר מסביר זיין, לאמיר זאגן דער עושר מיטן ארעמאן האט די זעלבע וואס צו עסן שבת, רייט? אלעס די זעלבע, מיט אנדערע ווערטער ער האט זיין שטיקל פיש, פלייש, טשאלנט, קיגל, יעדער האט היינט די זעלבע, טאמער ס'פעלט אויס איז דא וועלפעיר, פוד סטעמפס, אבער בעיסיקלי קיינער גייט נישט אוועק הונגעריג. ס'איז נישט ווי אין דער אלטער היים. ער זאגט ער האט זיך געלייגט אמאל שלאפן, דער טאטע האט אים נישט געהאט וואס צו געבן פרישטיג און מיטאג און סאפער, און ער האט א קרעכץ געטאן האט אים דער טאטע נאך דערלאנגט א פראסק, קלאגסט דיך נאך? די די זאכן איז שוין היינט נישט דא ברוך השם. זאגט ער אבער ווי כאפט די נפקא מינה? דער עושר פארט, דער ארעמאן פארט אויך אין פלארידע, ער פארט נישט פירסט קלעס פארט ער סעקאנד קלעס, די איינציגע נפקא מינה ווי ס'כאפט איז ביי סעקס, דער רב ביז יעצט האט ער עס געמעגט טון ס'געווען מותר לכתחילה, סיי אין זיין מקווה סיי מיט אן אשת איש, און דער באלעבאס טאמער האט ער עס געטון האט ער נישט געהאט מער ווי צו דאווענען, דאס איז דער חילוק געווען צווישן די צוויי. זאגט ער, יעצט ביסטו געגאנגען האסט צומאלן דעם נאמען רב, האסט ארויסגעברענגט וואסערע שייגעץ שטיק ס'גייט פאר, איז היינט האט רב ווייניגער פריווילידזש ווי דער באלעבאס, ווייל דער רב אלץ רב טאמער כאפט מען אים איז א גרעסערע חילול השם, איז במילא האסטו געמאכט א מעסטער דזשאב, קענסט זיין פראוד פון וואס דו האסט געמאכט. יעצט האטס א פרייליכן און א לעכטיגן שבת.